א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקרא, ויקרא שטייט מיט א קליינע א' צום סוף, דער חילוק פון ויקר ביז ויקרא איז, ויקר שטייט ביי בלעמ'ן און ויקרא שטייט ביי משה רבינו, שטייט יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים, עס זאלן קומען טהורים, דאס איז די אידישע קינדער, ויתעסקו בטהורים, זאלן מתעסק זיין מיט קרבנות וואס דאס איז טהור. יעצט אין מסכת גיטין דף נ"ח עמוד א' ברענגט די גמרא א מעשה, תנו רבנן, מעשה, עס איז געווען א מעשה ברבי יהושע בן חנניה, רבי יהושע בן חנניה איז געווען ביים חורבן בית המקדש שהלך לכרך גדול שברומי אמרו לו האט מען אים געזאגט תינוק אחד יש בבית האסורים ס'איז דא א קינד אין תפיסה יפה עיניים ער האט זייער שיינע אויגן וטוב רואי ער זעהט זייער שיין אויס וקווצותיו סדורות לו תלתלים ער האט שיינע געדרייטע פאות הלך ועמד על פתח בית האסורים איז ער געגאנגען און געשטאנען אויפן טיהר פון בית האסורים אמר האט אנגעהויבן צו וויינען מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים און ווער האט אזוי נידריג געמאכט יעקב ווען אידישע קינדער זאלן זיין גערויבט ענה אותו תינוק האט דער תינוק געזאגט ואמר האט ער געזאגט הלא השם זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך דאס איז דער אייבישטער וואס אונז האמיר געזינדיגט פאר אים און אונז זעמיר נישט געגאנגען אין זיינע דרכים. לא שמעו בתורתו, מען האט נישט אפגעהיט דעם אייבערשטנ'ס תורה, מען האט נישט אויסגעהערט צו זיין תורה. אמר, האט זיך אפגערופן רבי יהושע בן חנניה, מובטחני איך בין זיכער בו מיט אים שמורה הוראה בישראל, אז ער העט זיין א מורה הוראה ביי אידן, העבודה איך שווער שאיני זז, איך ריק מיך נישט מכאן פון דא עד שאפדה בכל ממון שפוסקין עליו. כ'וועל אים אויסלייזן פאר עני פרייז. אמרו לא זז משם, די חזל האבן אונז געלערנט, איז נישט אוועק פון דארט עד שפדאו בממון הרבה, ולא היו ימים מועטים, ס'איז נישט געווען קורצע טעג עד שהורה הוראה בישראל, ומנו ווער איז דאס געווען? רבי ישמעאל בן אלישע. צו דאס איז געווען דער רבי ישמעאל וואס איז געהארגעט געווארן אויף קידוש השם דער כהן גדול צו נישט, אויף דעם קען מען. זיך נאך ארום רעדן דא ווייל דאס איז געווען אינמיטן חורבן בית המקדש און רבי ישמעאל כהן גדול איז שוין געווען דעמאלטס לאנג א כהן נישט קיין תינוק עניוועי איך וויל נישט יעצט אריינגיין. וואס האט ער אים געפרעגט? ער האט געזען ער האט געזאגט א פסוק ער האט אנגעהויבן אנפאנג פונעם פסוק. מי יתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים האט ער אים געענטפערט דעם סוף פונעם פסוק. בסך הכל דאס איז א פסוק וואס ווערט געברענגט אין ישעיה. קאפיטל מ"ב. סאו וואס איז די גרויסע גדולה אז ער האט געקענט א פסוק? נאר וואס, דא ליגט זייער א טיפע זאך באגראבן. ער האט אים געפרעגט, וויאזוי איז דאס מעגליך אז אידן זענען אזוי געפאלן, מ'האט דאך געלייגט יעדן טאג תפילין, ס'איז געווען קרבנות, ס'איז געוען א בית המקדש, ס'איז אלעס געווען. ווי איז די דביקות השם וואס די תפילין האט געדארפט צוברענגען, ווי איז די דביקות השם וואס די טלית האט געדארפט צוברענגען, ווי איז די דביקות השם וואס די בית המקדש האט געדארפט צוברענגען צו יעדן איד? וויאזוי איז דאס געשען אז ס'איז דא אזא ביטערער חרבן? האט ער אים געענטפערט, זאלסט וויסן ס'איז זייער פשוט, הלוא השם זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו, אונז האבן מיר נישט געפאלגט די תורה, העט מיר ווען געפאלגט די תורה וואלט טאקע נישט געשען די אלע זאכן, איז במילא האט ער געזען אז ער האט נישט קיין מורא ארויסצוזאגן דעם אמת האט ער געזאגט דו גייסט זיין א מורה הוראה בישראל, מ'זאגט יבואו טהורים ס'זאלן קומען טהורים ויתעסקו בטהורים, ווי די. אלע הייליגע ווערטער וואס די אידישע קינדערלעך זיצן אין חדר, זיי פיקלען זיך א גאנצן טאג, זיי לערנען, זיי דאווענען, אלעס טוען זיי, און אונז האמיר אזויפיל צרות, מיט פרנסה, מיט שידוכים, מיט געלט, די אראבער ווילן אונז איינשלינגען, מיט מלחמות, וואס איז געשעהן דא? וואו זענען די געוואלטיגע סגולות פון די מצוה פון יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים? ס'איז נישט צו פארשטיין, די תירוץ איז זייער פשוט. ס'איז נישט קיין טהורים. אז די מלמדים זענען מטמא די קינדער איז עס נישט יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים ס'איז יבואו טמאים ויתעסקו בטהורים. רבותי איך וויל ענק זאגן מיט דעם וואס מ'טאטשט קינדער ברעכט מען אונטער דעם גאנצן חומה וואס כלל ישראל ליינט זיך אויף דעם אן. ס'איז נישט סתם האסט גענומען א קינד און האסט אים מטמא געווען, ער איז דער חומה בצורה, ער איז דער פעסטער מויער, ער איז דער טהורים וואס ווען ער איז עוסק אין טהורים, מאכט עס אזא מין השראת השכינה אז דער אייבערשטער כביכול האט הנאה פון אונז, און טאמער חלילה נישט קיין טהורים ס'איז טמאים איז אויף צרות, סאו דאס זאגט ער דא דער חומש ויקרא האט א קליינע אלף צום סוף, אויב דער קליינער קינד איז אן אלף אלופו של עולם, ער ווייסט ווער דער אייבערשטער איז, ער ווייסט אז מ'האט אים נישט מטמא געווען, דעמאלטס איז עס ויקרא אל משה און די קרבנות מאכן די העכסטע זאך, טאמער נישט. פע, ס'איז גארנישט ווערט די גאנצע זאך, וויאזוי וויינט דארטן די נביא, והבאתם לי את החזיר ואת הפסח, מ'האט קיינער נישט געברענגט קיין חזיר, נאר אז ס'איז נישט דא די ריכטיגע כוונה, אז דער מענטש איז טמא, אז דאס קינד איז טמא מטומא מעג ער ביז מארגן שרייען ויקרא אל משה, דעם דארף מען וואטשן די קליינע קינדער די א' צום סוף דאס איז די קליינע קינדער זיי זאלן זיין מקושר צום אלופו של עולם, ווען נישט איז עס ויקר אלקים אל בלעם, ס'איז גארנישט, ס'איז גארנישט מיט נישט, ס'איז קליפות מיט עבודה זרה.

מען האט אים געכאפט און ער האט מודה געווען אז ער טוט שוין צען יאר מיט קינדער, דאס האב איך ענק שוין דערציילט אפאר חדשים צוריק, אבער יעצט הער איך ער האט שוין מודה געווען איך הער מ'האט אים געגעבן צוואנציג יאר. אבער איך נעם א דיסקלעימער ווייל כ'האב נאכנישט ארויס די נאמען פונעם מלמד און כ'האב נאכנישט ארויס פונקטליך וואס דארט איז געווען. למעשה אונז זעמער אויף גרויסע צרות אונז אלע אדמיט מיר, מ'דארף זייער וואטשן די קינדער. יעצט, וויבאלד דאס איז געשען, איז זענען געגאנגען מיינע מענטשן אין ארץ ישראל, און זיי ווילן יעצט דורכפירן א געזעץ אין ארץ ישראל, א נייעם געזעץ, אז טאמער עלטערן גייען נישט צו די פאליס, אדער זיי באהאלטן עס, זאלן זיי זיין פונקט אזוי ריספאנסיבל ווי אינטרודינג אין דזשאסטיס, און זיי זאלן גיין אין דזשעיל. מיט אנדערע ווערטער, אז א קינד קומט יעצט פאראויס אין ארץ ישראל דורך די סטעטשוט אוו לימיטעישן איז אַכט און דרײַסיק, און ער זאגט ווען איך בין געווען אלט צען יאר צוריק, בין איך געווען אלט, לאמיר זאגן אפילו צוואנציג איין און צוואנציג, און מיין טאטע האט עס באהאלטן, איך האב אים דערציילט, הער מיך אויס טאטי, איינער האט מיך מאלעסטעט אין מקווה, איך ווייס ווער, איך ווייס נישט ווער, ס'איז נישט קיין חילוק, דו דארפסט גיין צו די פאליס, און אויב ער איז נישט געגאנגען קען ער גיין אין דזשעיל פונקט אזוי ווי דעם אינטרודינג אין דזשאסטיס, פאר דעם זעלבן ריזן וואס אברומי רובין איז אין דזשעיל, פארן זעלבן ריזן גייט מען לייגן דעם דעם איד'ס טאטן און מאמען אין דזשעיל, יעצט אין אמעריקע ארבעט איך שוין זייער לאנג אויף דעם חוק אז ס'זאל דורכגיין. עטס ווייסט נישט, עטס מיינט סתם איך זיץ יעדע וואך און איך מאך א האטליין, וואס? יו דאנט נאו וואטס אפ מיי סליוו, יו דאנט נאו יעט, ביי טיים אייל בי פינישד, וועט מען נישט טארן, נישט נאר נישט טאטשן קינדער, מ'וועט נישט טארן קוקן אויף די גאס ווי א קינד וואקט דורך, וואטש ענד סי. באט עניוועי, עווריטינג טעיקס טיים, איז למעשה אין ארץ ישראל הער איך אז מען האלט שוין יעצט ביים דורך פירן, און אונז האף מיר צו הערן גוטע נייעס ווערי ווערי סון, מיט'ן אייבישטערס הילף אז. די עלטערן וואס זיי באהאלטן אז מען האט געטאטשט זייערע קינדער און זיי קומען נישט פאראויס, זאלן זיין ריספאנסיבל פאר אלע נזק צער ריפוי שבת בושת פונקט ווי די פעדעפייל אליין. סאו עטס גייטס ענק אויסלערנען. יעצט, ס'איז דא א צייטונג ס'הייסט מיאמי העראלד, דאס איז א צייטונג וואס דרייט זיך אין מיאמי, איר ווייסט דאך דארט ווי אונז טאר מען זיך נישט דרייען דרייט זיך די צייטונג יא, שרייבט ער א מוראדיגע ארטיקל אה די סענעט אין. מיאמי אין טעלעהעסי, טעלעהעסי איז די סטעיט קעפיטעל פאר פלארידע. בקיצור האט די סענעט דארטן געפעסט א ביל פארטי טו זירא, שטעל דיר פאר, אה וועגן טאפער לאוס אגעינסט סעקשועל פרעדעטערס. ס'איז געווען אפאר מעשיות, איינס איז מ'האט געכאפט א קינד און מ'האט גענומען דאס קינד און מ'האט איר געטון כל דבר אסור, איר פארשטייט אליינס א יונג מיידעלע, זי הייסט גראדע. טאמפסאן, אזוי ווי אונזער דיסטריקט אטורני, עניוועי, נאכדעם האט מען זי געטראפן טויט ערגעץ, און נאכדעם האט מען צוריק געגאנגען מיט די פילם פון די סקול, בקיצור, מען האט געזען אז איינער האט איר אפגעווארט און ער האט איר אבדאקטעד, גערעיפט און געמורדערט, שפעטער האט מען געטראפן איר באדי אין עפעס א לענדפיל אין דזשארדזשע, דזשארדזשע איז גרעניצט זיך מיט פלארידע, דארטן ביי טעלעהעסי געגנט.

ווי וויל נאו ווער יו אר, איי דאנט קעיר איף יו אר ליווינג אנדער א ברידזש אר אין אן אבענדענד קאר, ווי וויל נאו יור וועיראבאוטס. יעצט די מאמע, מיסעס טאמפסאן, פון די מיידל וואס מען האט זי נעבעך אבדאקטעד און געהארגעט, האט אנגעהויבן זייער צו וויינען, שי וואס קרייאינג סאו ביטער, אבי מען טוט שוין עפעס, זאגט זי, איטס לאנג אווערדו.

אונטער א מורא'דיגן שטארקן קאנטראל, און די גאווערמענט וועט אייביג וויסן ווי דו ביסט, און זיי האבן א גאנצע סעקס פרעדיטערס ליסט מיט פיקטשערס מיט אלעם, פיקטשערס פון ביידע זייטן פון פנים, פון די זייט און פון פארנט, ווייל געווענטליך דאס איז דאך נישט מער ווי לאגיש, ווייל ווען ער טאטשט א קינד זעהט דאך אים דאס קינד פון די זייט, זעהט דאך נישט פון פארנט, אדער באהאלט זיך דאך, אדער ווען ער מאכט משכב זכר זיצט דאך דאס קינד אויף אים. מורא'דיג וואס דא טוט זיך. בקיצור דער גאווערנער האט געזאגט אזוי, ס'עט זיין די שווערסטע סטעיט ווי א פרעדעטער עט קענען עקזיסטירן, און געס ווי דאס איז? פלארידע! הערסט די רבנים המרחיקי קודש, זיי האבן שוין געשריבן וועגן פלארידע נאך פופציג יאר צוריק אז מ'טאר דא נישט קומען, פארוואס? ווייל נישט נאר זיי האבן אונטערגעשריבן דעם איסור אין פלארידע, זיי האבן עס אונטערגעשריבן און זענען געזעסן אדער אויף א נקבה אדער ביים ביעטש אדער מיט א זכר. אין די מקווה. שטייסט? דאס איז דאך די לייצען. דאס איז וואס דא גייט פאר. זיי האבן נאך א מעשה אין דזשעקסאנוויל ווי אין וואלמארט האט מען גערעיפט א קינד און נאכדעם האט מען אויכעט זי צוגענומען פון די מאמע און איך האב שוין דערציילט דאס דעמאלטס און מען האט זי אויך געטראפן טויט ערגעץ באהאלטן. סאו איך זאג ענק אלע מאמעס אויסער דעם וואס עטס האטס א פראבלעם אז מען רעיפט קינדער איז דא א פראבלעם אז עט די ענד אוו די דעי וויל די פרעדעטער אז עס זאל אויסזען אזוי ווי לייבעלע קאלעצקי. און דוב הייקינד וויל ער זאל זיך קענען באהאלטן וועגן דעם לייגט ער נאכנישט ארויף אונזערע קעמערעס סאו מיט דעם זעמער אונז נעבעך געפעקט. יעצט אין די זעלבע צייט אין טעלעהעסי אין פלארידע האט מען געמאכט נאך א געזעץ אויכעט אז די גאווערמענט גייט געבן אסאך געלט צו היילן די קינדער ווייל מען זעהט דאך אז ס'טויג נישט. מ'וויל יעצט אויכעט צומאכן די גאנצע לופהאול פון די סטעטשו אוו לימיטעישן.
ס'איז מורא'דיג וואס דא גייט פאר. וויל מען אויכעט העכערן אז די סעקס אפענדער, די רעדזשיסטערד סעקס אפענדער דארף איבערגעבן אסאך מער זאכן פון זיך נאכדעם וואס ער איז אינדרויסן, נאכדעם ווי ער איז מוז ער איבערגעבן פאר די גאווערמענט. אויכעט ער טאר נישט זיצן אויף קיין אינטערנעט. ס'איז מורא'דיג וואס דא גייט פאר. קיצור, נאכדעם האבן זיי געענדיגט די מיטינג און זיי האבן געזאגט אז ווען סענעטערס האבן יעצט דורכגעפירט,

ער האט ארויסגעגעבן א בריוו וואס ער פרעיזד די אלע פאליטישאנס וואס זענען געזעסן דארטן און זיי האבן געפעסט די שטארקע לעדזשיסלעישאן וועגן קינדער אז די פרעדעטער זאל נאכדעם אויך נישט מאכן א גוד טיים, בקיצור די פרעדעטערס זענען גע'שחט'ן פאר לייף. נאכדעם האבן זיי אויך דארט באשלאסן וועגן סיוויל קאמיטמענטס, סיוויל לאוס, פארשטייט, ס'איז מורא'דיג. און אויכעט אז מען זאל אין די סקולס אימפראווען די אווערנעס אבאוט סעקס אפענדערס, מען זאל לערנען מסכת סעקס אפענדערס, הערט א מעשה, נישט נאר מען זאל לערנען וואס נחום ראזנבערג לערנט אז די אווערנעס אז ס'דא חזירים, ניין מען זאל טאקע לערנען א גאנצע סוגיא וואס די חזירים טוען און וואס זענען עלול צו טון און זיי זאגן קלאר. זיי האבן געזאגט ביי די מיטינג, דאס איז א פלעג, א מגיפה וואס מענטשן האבן און מען ווערט עס קיינמאל נישט פטור אז אפילו נאכן דזשעיל טוט מען עס ווייטער. זיי האבן א פאל ווי איינער בו ביום האט אפילו נישט געווארט אויף לשנה הבאה, נישט אויף נעקסטן טאג, דעם זעלבן טאג ווען ער איז ארויס פון תפיסה נאך פֿערצן יאר, האט ער אטאקירט א קינד. סאו די מין פלעג האבן זיי געזאגט ברבים גיימער אונז ארויסרייסן אז יענער האט א פראבלעם. אין פלארידע מער נישט זיין פלאץ. עווענטשעלי גייט עס אנהאלטן אין אלע סטעיטס און מ'וועט זיי צוקוועטשן, מ'וועט זיי אריינפושן ווייטער ווייטער ווייטער ביז זיי וועלן אריינפאלן אין ים אריין. איטס נאט גאנע בי עני מאר. ס'קען זיין קלארער נישט. קען אונז דארף מיר זינגען נאך אזא מין דרשה וגם חרבונה זכור לטוב ברוך השם אבי ס'האלט אויף א וועג. נאך א זאך האבן זיי געפעסט. אין דעם אסיפה האבן זיי געפעסט א לאו אז די סטעטשו אוו לימיטעישאנס אויב דו האסט געטאטשט א קינד אונטער זעכצן יאר עט נישט זיין קיין סטעטשו אוו לימיטעישאנס דו האסט נישט דעם בענעפיט און נאך א זאך אז ס'איז דא א פיפטי יער מענדעטארי סענטענס וואס ס'גייט זיין אפלייד אז אויב מ'האט געטאטשט א קינד ס'טייטש אזוי ביז יעצט טשארלס היינס האט דאך געגעבן אפאר חדשים זעקס חדשים האט ער געגעבן פאר דעם דייטש. דאס גייט נישט זיין, ס'איז דא א מענדעטארי מינימום פֿופֿציק יאר, און דו ווייסט וואס דאס הייסט? נארמאל איז א פעלעני אדער פון טו ענד טרי קווארטער יערס ביז זיבן יאר, יעצט גייט זיין ניין, פיפטי יערס איז מינימום, שטעל דיר פאר ווי מ'האלט. און דאס טוט דער גוי, און דער רב זיצט נאך אלץ און זאגט, דאס איז ניבול פה, ניבול פה, ניבול פה, דער רב איז אזא שטיק ניבול פה אז ס'איז א גרויל אז דאס זענען אונזערע רבנים, ממש ס'איז א גרויל. עניוועי, יעצט לאמיר צוריק קומען ווייטער וואס דא טוט זיך נייעס. יעצט האב איך געוואלט זאגן, ס'ווייזט זיך אויס אז דער וויינבערגער, דוד וויינבערגער, האט געמאכט ספרים פאר ארטסקרול, איינער וואס פארט ארום וועגן אלע הלכות פון ארום פארן ווי מען מוז ליינען קרישמע וואס די אלע זאכן זעהר א שיינע ער איז געווען א גרויסע גרויסע תלמיד חכם ער האט געהאלפן מסדר זיין ר' משה פיינשטיין'ס תשובות ערך בקיצור ער האט געטון וואס מען טאר נישט און די קהילה האט אים ארויס געווארפן געבענטש זאל זיין די קהילה שערי תפילה איך האב געוואלט דארטן ווערן רב איך האב זיי געזאגט כ'האב זיי געקאלט איך איך וויל עפלייען אבער כ'האב זיי געזאגט לכתחילה איך וועל דאווענען אין די גאס ווייל איך בין אין חרם ווען נישט, נעמען זיי מיך גערן? זיי זאגן ס'קען דאך נישט זיין דער ראביי זאל נישט זיין אין שול, איז שוין. בקיצור, כ'האב אזא הנאה אז כלל ישראל האט זיך געבעסערט. אויס מיט די פארשטינקען אזיאטישע דר'ערדליגערישע דרכים. ער איז א חזיר גיי איך אים נאך העלפן. וואס העלפסטו? די וועלט'ס רב איז געגאנגען ער האט געהאלפן דארט פאר מנחם מענדל דייטש, וואס האט ער דערפון? יעצט דארף ער וואטשן דעם חזיר טאג און נאכט? און ער האט אזאלעכע הונדערטער חזירים, שטעל דיר פאר, וועט זיין אזוי ווי די רוסן, יעדע צען מענטשן האבן געהאט א מענטש זאל זיי נאכקוקן, און דער מענטש האט אויך געהאט צען מענטשן זאל אים נאכקוקן, אז אפשר איז ער בוגד. עניוועי, סאו דער רב, לויט ווי סקומט ארויס יעצט אויף אים ערנסטע קלאגעס, קודם האלט עס שוין אן פון ניינטין ניינטי עיט, ס'איז נאך געשריבן געווארן אויף אים אין דעם ניו יארק טיימס אין ניינטין ניינטי עיט. נאר אמאל האט מען נישט געגלייבט אז א רב טוט די זאכן. אמאל האבן אונז געהאלטן א רב איז הייליג און ער האט קינדער אויף אן אנדערן וועג ווי אונז האמיר קינדער. נישט געגלייבט אז ער איז דער זעלבער בעל תאווה. און איט טוק א ווייל ביז אונז האמיר פיינעלי קאנווינסט פאר די גאנצע וועלט אז דער רב איז נאך דער גרעסטער חזיר פון אלע. סא יעצט איז אזוי, אויף חיים האלפערן זענען געקומען פאראויס צוואנציג וויקטעמס, אויף אים הער איך ס'איז שוין דא פערציג וויקטעמס, ער איז כמעט אזוי גרויס ווי נחמיה וועבערמאן, נחמיה איז נישט קיין רב, נחמיה'ן איז אויך דא זייער אסאך וויקטעמס, זיבן מיט זעקס, זיבן האט געהאט דער רב אין מאנסי, זעקס האט געהאט טשארלס היינס, איז שוין דרייצן, אונז האבן מיר אויכעט פיר וואס האט גארנישט צו טוהן מיט קיין איינע פון די, די מיידל וואס ער האט אימפרעגנענטעט און מ'האט געמאכט אן אבארשן אין אינדיע, די איז נישט אויף טשארלס היינס ליסט און נישט אויף ראביי האראוויצעס ליסט, אויף אונזער ליסט, סאו ס'איז ס'איז א שרעק. עניוועי, און די פרויען האבן שוין היינט נישט מורא צו קומען פאראויס, ס'איז א מורא'דיגע זאך. יעצט, די רבי די דברי יואל האט אמאל געזעהן ווי די אראבער אין ארץ ישראל גייען נישט צניעות'דיג אנגעטון, האט ער געזאגט, דוד המלך זאגט דאך דאס ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם, ווער האט געלערנט פון וועם? און נישט די אידן האבן געלערנט פון די אראבער נישט צו גיין צניעות'דיג, די אראבער האבן געלערנט ליידער פון די אידן, ס'איז א שיין ווארט, ס'איז א הייליג ווארט. ס'איז דא יעצט א טיטשער אין א פאבליק סקול וואס האט געהייסן א סטודענט פאר פאנישמענט זאל קלינען דעם טוילעט, מיט די הענט, נישט מיט א שמאטע, נישט מיט א מאפ, מיט די הענט. גארנישט, מען האט איר גראד ארויסגעווארפן, מען האט איר געפייערט, אוועקגענומען דעם פענשן, זי איז פיניש פאר לייף. ס'איז מיר אבער א פלא פון א זאך, זי איז דאך נישט קיין האלאקאוסט סורווייווער, זי איז דאך אינגאנצן פֿינף און דרײַסיק יאר אלט, וואו האט זי גענומען אזאלעכע רשעות'דיגע שטיק, דאס האט מען דאך נאר געלערנט אין די האלאקאוסט. און זי האט עס געטוהן פאר די קינדער, ס'איז ממש נישט צום גלייבן. און ווער ווייסט פאר וויפיל נאך קינדער זי האט עס געטוהן, און ווער ווייסט אינדערהיים וואס זי טוהט אלץ. חיים שיע דער ממזריקא, דער טאטע פון די ממזריקא'ס האט ארויסגעטראגן א יונגערמאן מיט כח די וואך פון שיעור, איך וויל וויסן וואס ער טוהט מיט זיין ווייב, איי דאונט טראסט אים, איך האלט שוין לאנג טעסק פארס דארף זיך אריינמישן דארטן אינעם שלום בית, באט עניוועי. למעשה, מען האט זיי ארויסגעווארפן. שריי איך, וואו זענט עטץ געווען ווען אונז זעמיר געגאנגען אין חדר? די רבי'ס האבן די זעלבע געטון מיט אונז, זיי האבן געהאט אזאלכע עינויים קשים, ס'איז ממש נישט צום גלייבן, זיי האבן צוזאמגעשטעלט די פינגער, געהאקט דערויף, אויסגעטון די הויזן, יעדער האט געשפיגן, כ'מיין וואט קיינע גארביטש איז דיס, ס'איז געווען צוויי בחורים יונגלעך, זענען געווען כ'ווייס צען עלף יאר, זענען טיכטיגע יונגלעך, האבן זיי אויפגעבראכן אפאר פישקעס, סא וואס ס'קומט זיך זיי דאך גארנישט דערפאר, מ'דארף זיי לערנען. און אז די אלע אנדערע אונזערע חברה האבן אפגעגנב'ט מיליאנען פון די בענק דאס איז נישט אזא קריים, נאר דאס טוט מען גארנישט. איז געגאנגען ר' יודל מיטן פידל און ער האט ארויפגעשטעלט א גרויסן סיין אויף א טו ביי פאר און ביידע זענען אנגעבינדן מיט די הענט און די גאנצע עולם האט געמוזט קומען אין בעק יארד און יעדער האט געשריגן פוי עס איז געשטאנען לא תגנוב, איך וועל נישט מער גנב'נען. ביידע זענען אראפ פון אידישן וועג. זיי זענען נישט קיין אידן שוין היינט אונז קען מיר זיי. א גרויסע חכמה רבי יודל ער האט זיך דאס אויסגעלערנט פון די נאציס ביי היטלער, ער וואלט געדארפט דארט בלייבן מיט אלע מלמדים וואס זענען דארטן געווארן צודרייט, איי ווי וואלט מיר אונז געהאט מלמדים? וואלט גענומען אמעריקען פיפעל, ס'אמורא'דיגע זאך, ס'געווען דא א איד אין סאטמארער שול, א זייער א חשובער איד א כהן, און האט חתונה געהאט מיט אן אמעריקען, האט אים יעדער געפרעגט ביסט משוגע דו קענסט נישט טרעפן א היימיש מיידל, זאגט ער ליסן זיי זענען געווען שבויים, זענען געווען אין לאגער ביי די גוים, און כ'האב מורא אז אפשר זענען זיי נתאנס געווארן, און זענען זיכער נתאנס געווארן, מיר האט דערציילט אן עלטערע איד, ער האט מיר געזאגט אזוי זאלסט וויסן, כ'האב געהאט דריי טעכטער אין לאגער, זיי האבן אלע דערלעבט דעם לאגער, מיט אלע האב איך דירעקט געטוהן די שוואכסטע שידוכים וואס ס'איז דא, ווייל זיי זענען אלע געווען געטאטשט פון די עס עס. מען האט זיך געוואונדערט אויף אים, קענסט טון די שענסטע שידוכים, נעמסט אזאלעכע שידוכים, זאגט ער אנטשולדיגט, זיי האבן מיר אלעס פארציילט, זענען געווען געטאטשט, פאר א כהן טאר איך זיי נישט נעמען און איך גיי שוין נישט מבחין זיין, איך גיי נישט זוכן דו ביסט א כהן ביסט נישט, מיט מיינען איך בין בקדושתו של אהרן, איך האב גענומען וואס איך האב געוואוסט ס'איז פשוט אמעריקען פיפל, נישט קיין כהנים, נישט קיין יוחסין. עניוועי, און דאן געווען א גרויסע מחלוקת, דער רבי זכרונו לברכה האט געהאלטן אז מען דארף זיך וואטשן, א כהן. איז זייער שווער איך זאל נעמען סתם עני עני מיידל צו עני וואס האט מיטגעמאכט די לאגער. בקיצור סאו ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם זיי האבן זיך אויסגעלערנט די גויים פון אונז וויאזוי מען געט טארטשעס פאר קינדער נעמען הייסן קלינען א טוילעט מיט די בער הענדס נאכדעם איז דא יעצט אזוי. איך בין דורכגעפארן. אין מאנראו איז דארטן דא א גרויסע פאבליק סקול, ס'הייסט מאנראו וואודבערי סקול, גיי איך דארט דורך און שטעל מיך אפ אין פראנט פון די טיר, זעה איך א מורא'דיגע זאך אז ס'איז דא א פיקטשער פון א טיטשער וואס ער איז מסתם אלט זעכציג יאר, ער איז שוין א טיטשער איבער דרייסיג יאר, און מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די סקול אין וואודבערי, מאנראו וואודבערי, מ'האט אים ארויסגעווארפן, וואס איז געשען? אויף די ווידיא האט מען געזען ווי ער דערלאנגט א פראסק אין פנים פאר א קינד, האבן זיי געזאגט יו אר נאט קעיפעבל טו בי א טיטשער ענימאר, סאו ווי איז מאנראו וואס זיי גנבענען פון די זעלבע קאסע געלט ווי זיי זאלן אויכעט מאכן די זעלבע? שלאגן א קינד? הע! וואס האסטו אויפגעטון? דאס קינד גייט ווערן א גרויסער אוהב און א גרויסער ידיד פאר תורה און יראת שמים נאך אזאלכע פראסקעס פאר גארנישט. דאס איז אין וואודבערי, מאנראו וואודבערי פאבליק סקול, נאכדעם איז אזוי. ס'דא אין א פאבליק סקול אין די מידוועסט זעהט מען ווי א טיטשער נעמט א פיר יעריג קינד און שלעפט עס ארויס פון די קלאס האט זיך נישט געקענט קאנטראלן ארויס געשלעפט פון די קלאס אויף די פלאר און די גאנצע האלוועי קיצור די מאמע געקומען דעם נעקסטן טאג אין סקול מ'האט סופינעט די ווידיאוס און מ'זעהט עס בקיצור מ'האט די טיטשער געפייערט אויפן פלאץ און איך מיין זי גייט אפילו קריגן א דזשעיל טערם אויכעט ס'גייט זי זיין לעבעדיג. איז זענען זיי געגאנגען, דער לויער נעמט זיך פאר איר אן, זאגט אזוי, יא, ס'איז אמת, זי האט געשלעפט, ס'איז אלעס איז אמת, ח"ו, זי האט איר געקענט אויסרייסן א הענט, כ'מיין שלעפסט א קינד, זאגט זי, אבער וויאזוי קומט דאס אז דאס איז פאבליק אינפארמעישאן, וויאזוי האט עס נחום ראזענבערג און אויך גאנץ אמעריקע אויף זייער אינטערנעט? האט מען געזאגט דעם לויער, ליסן, אז דו וועסט נישט זיצן רואיג, גייסטו זיצן פאר א לאנג טיים, דאס איז פאבליק אינפארמעישאן. יעדער איז בארעכטיגט, אפילו למשל איך, נחום ראזענבערג, יא איך בין דאך אין חרם, יא איך בין בארעכטיגט אריין גיין אין עני פאבליק סקול פון די יונייטעד סטעיטס פאר נאו גוד ריזען, אוודאי ס'מוז זיין אז האבן עפעס דערינען, בין איך בארעכטיגט צו זאגן איך וויל זען די ווידיאו פון נעכטן וואס איז געווען. איר הערט וואס דא טוט זיך? ס'איז פאבליק אינפארמעישאן פאר יעדן, און אין דעם זאג איך ענק, מ'קען צוקויפן א קליינע געדזשעט צום קאמפיוטער אז דו קענסט וואטשן א גאנצן טאג וואס דיין קינד טוט אין סקול, ווייל ס'איז דאך דא א לאו אז מ'מוז האבן א. סירקיט טעלעוויזשען א מעגל סגור, דו קענסט א גאנצען טאג וואטשען אויף דיין קינד, דו קענסט זעהן צו מען בוליט אים צו אלעס, און דער אמת איז פארוואס זאל א קינד זיין ארגער ווי די השגחה? איך הער רובין געט די הכשר אויף טויזענטער קיען אין ארץ ישראל, ער האט נישט קיין משגיחים אפילו, ער האט א ווידיאו סיסטעם און דער אראבער צו דער פרייער איד ווייסט אז ער קען וואטשען עני טיים אויף די ווידיאו, האט ער מורא אריינצוברענגן חלב בהמה טמאה. אזאלכע לצנות גייט דא פאר. נו, אז מען קען וואטשען חלב בהמה טמאה, פארוואס זאל איך נישט קענען וואטשען די קינד? לאמיר צו צולייגן די זאך, ווער האט מער א וועליו, א קינד צו א בהמה? א בהמה האט מער א וועליו. חלב ישראל האט מער א וועליו, והא ראיה, מיט א בהמה האט קיינער נישט געטאטשט קיינמאל, ד'האסט נישט געהערט איינער זאל מאכן משכב זכר מיט א בהמה. לאידך גיסא מיט קינדער האסטו עס געהערט יעדן טאג, סאו בעסיקלי די בהמה איז מער ריספעקטעט אין אונזערע סירקלס ווי דער מענטש. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז דער ראביי דוד וויינבערגער האט א טאכטער וואס זי וואוינט אין קרית ראדין, נישט אין אוקריינע נאר אין רוסלאנד, נאר ראדין אין מאנסי, דא אזא קריה א ליטווישע קריה, און דארטן וואוינט ער, און ער דרייט זיך דארטן ביי זיין טאכטער און ער פארט און ער קומט, כ'וויל זאגן פאר קרית ראדין. נישט די קינדער זענען אין געפאר, ווייל אונז האמיר נישט קיין היסטערי אז ער האט געטאטשט קינדער, יעדע אשת איש איז אין געפאר, ער קען זי טאטשן. ווארפטס אים ארויס פון דארט, און הייבטס נישט אן מיט די מעשות, ס'איז נישט לשון הרע, אונז האמיר אלע פעקטס קליער, כ'האב אפילו ארויפגעלייגט ווי ער האט געצאלט פאר א פרוי פינף הונדערט דאלער זאל לא יחרץ געלט, ס'איז אלעס ארויפגעלייגט, און ער האט געוואלט סוען אמאל איינער וואס האט אויף אים עס געזאגט, און ער האט יענער האט עס נישט, ער האט נישט מצליח געווען אים צו סוען. ווייל ס'איז ליידער אמת אלעס, די אלע זאכן שוין געשטארבן היינט, די סאטמאר אזיאטישע מארמאראשע דער אמת מען דארף נישט זאגן סאטמאר אזיאטישע מארמאראשע מען זאגט איין ווארט ברוך מרדכי לעבאוויטשן'ס וועג די קינדער האבן אים גאר געטאטשט איז דאך אזא ערליכער מענטש ער האט געגאנגען אין מקווה און יעדער האט צו אים צוגעלאפן הע איטס אנבעליוועבל וואס פאר א שלעכטע קינדער אונז האבן מיר מחנך געווען. עניוועי, איך האב געוואלט זאגן אז דער עולם זאל וויסן, ס'איז אלעס גייט מידה כנגד מידה, איך האב ענק אייביג געזאגט, דער אייבערשטער ווייזט אונז, מיט דעם וואס מען נעמט בחורים אין מיליטער ווייזט ער אונז אז מען ווארפט מען ארויס בחורים, אונז זעמיר דרעטליגער, דער אייבערשטער איז גאר נישט אזוי צופרידן פון אונזערע דרכים און פון אונזער תורה, יעצט האט מען שוין אנגעהויבן צו נעמען בחורים אין מיליטער אין אוקריינע, איך רעד שפעטער א גאנץ אריכות וועגן דעם, אונז דארפן זיך אנהייבן צו בארעכענען, למה עשה השם ככה, דער רמב"ם זאגט אז מען בארעכענט זיך נישט ביי יעדע זאך, הייסט עס מ'גייט מיט קרי מיטן אייבערשטן, מ'זאגט אלעס איז א מקרה, און דאס איז זייער א גרויסע עבירה, אם תלכו עמי בקרי אף אני אלך עמכם בקרי, דער אייבערשטער פארלאט אונז צום מקרה, צו די וועלטליכע אויפפירעכץ, זייער נישט גוט, דער אייבערשטער דארף האבן אויף אונז א ספעציעלע השגחה. די זעלבע האב איך געוואלט זאגן, איך האב עס שוין באטאונט אפאר וואכן צוריק, זאליקא האט גרויסע צרות מיט זיין שטעטל, ער האט צוגעזאגט פופציג אינגעלייט אז ביז אפאר חדשים וועט מען שוין וואוינען אין נייעם שטעטל, מ'האט שוין געבויט א מקווה, מ'האט אלעס געכאפט, ס'איז געווען נישט ליגעל, מ'האט עס אלעס אפגעשטעלט, ט ט משה טעראריסט משוגענער רוצח האט געמיינט מען קען בויען א שטעטל, עטס ווייסט וויפיל סייעתא דשמיא און וויפיל קדושה און טהרה און וויפיל טבילות אונזער רבי האט געהאט ביז ער איז צוגעקומען צו דעם אז עס זאל אים געלונגען צו בויען א שטעטל? די הונדערטער מענטשן זענען דורכגעפאלן, דער מענטש איז געווען א סוקסעס, סאו משה גייט אויך בויען א שטעטל און על אפי ועל חמתי צו באגראבן יענעם. על כל פנים, איך וויל עטס זאלטס באטראכטן, עטס לויפטס ארום און שטערטס דארט די אינגעלייט זאלן נישט קענען אריינמופן, דו האסט נישט געפסקנט, דו ביסט נישט שולדיג גארנישט, פונקט ווי כ'האב דעמאלטס געשריגן, זיי שרייען מיר נאך פוי מיטן האטליין, דו טוסט עס דען? איך טו עס, נו וואס דארפסטו מיר נאכשרייען? איך ווייס דיין מיינונג און איך האב אויך א מיינונג. שטערנבוך איז אן אויסווארף, א לאו-לייף, נישטאמאל א רעפארם ראביי, ער איז א גלח. גלח שטערן קען לאזן ארויסגראבן טויטע ביינער פון עצמות פון אידן זיי האבן געגעסן פון קרבן פסח. אבער לאידך גיסא, וואס האט זיך סאטמאר אריינצומישן? וואס האט זיך זאלי צו מישן? האסט געזאגט דיין מיינונג, מען פרעגט דיך נישט און פארטיג. ס'זיצן טויזנט יונגעלייט וואס האבן נישט קיין דירות, האט דער אייבישטער געוויזן אז דיינע פֿיר הונדערט דירות וואס דו האסט צוגעזאגט גייט אויך גיין פייפן. סאו, ס'דארף קומען א צייט וואס מען דארף וויסן וויאזוי מען איז מוחה, וויפיל איך בין מוחה, און מען דארף זיך אנהייבן ווי מען זאגט ריאלעזירן און מען דארף גיין ווייטער. מען וועט אנהייבן יעצט מוחה צו זיין פֿינף יאר ארום ווען די חברה וועלן שוין וואוינען דארט? כ'מיין וואס גייט זיין דער סוף? און דער אמת איז סאטמאר קען נישט מוחה זיין, זיי זייער גרויסע שיכון וואס זיי האבן אין ירושלים דארטן לעבן טשעבין איז געווען א בית החיים, ס'געווען מענטשן וואס האבן דעמאלטס נישט געוואלט קויפן דירות האבן געשריגן ס'איז א בית החיים. סאו וויאזוי קענסטו גיין יעצט ארויסנעמען אינגעלייט פון דירות ווען דו אליין האסט געטון די זעלבע זאך? דו האסט געשריגן נויט ברעכט אייזן, איך ברויך עס האבן. ס'איז אינעם געגנט געווען און ס'איז געווען א שיין גרויס פלאץ, און זאליקא'ס זון איז דארטן רב און הי דאזענט קעיר, ער האט אויך געקויפט דארטן דירות, סאו וואס האסטו צו גיין שרייען אויף יענעם? ס'איז דא א ווארט פון קאצקער, הבועל ארמית, און איינער טאטשט א שיקסע קנאין פוגעין בו. זאגט דער קאצקער, ווייל דארט געפינען זיי זיך. אן אנדערע מענטש וועט נישט גיין אין א בתי זונות. די קנאים געפינען זיך אין א בתי זונות, און ממילא אז ער זעט אן אנדערע קומט ווערט ער דזשעלעס און ער גייט יענעם הרג'ען. פארוואס זאלסטו דאס טון? דו טוסט אויך דאס זעלבע, דו כאפסט נישט אז דו האסט יענעם געטראפן אין דעם זעלבן בתי זונות ווי דו ביסט, און אפשר האבן צו טון מיט די זעלבע שיקסע וואס דו האסט געהאט צו טון. סא די אלע זאכן דארף מען זיך בארעכענען, דערס א סטאפ סיין טו עווריטינג. דער רבי איז אויך געגאנגען פראטעסטירן קעגן ציונות, קעגן. אלע פרצות הדור, אבער נישט יעדן טאג געגאנגען. ער האט געוואוסט ווען מען דארף גיין, ווען ס'איז א יומא דפגרא און אזוי ווייטער. יעצט וויל איך אביסל רעדן, דא א סוגיא אין די גמרא, נפל עליו מפולת, איז ארויפגעפאלן אויף אים א וואנט, ס'האט צו טון מיט ירושה, ווער ס'איז געשטארבן פריער, ס'איז דא א מורא'דיגע זאך, ס'ווערט געברענגט אין די ביכלעך פון חעלם, ס'איז אראפגעפאלן די וואנט אויפן רב, און מ'האט געטראפן דעם גוף אן דעם רב'ס קאפ, האט מען געוואלט וויסן צו מ'מוז אוועקרוקן אלע שטיינער, צונישט האט זיך איינער געכאפט אז דער רב האט קיינמאל קיין קאפ נישט געהאט, סאו האט מען דעם גאנצן גוף. דאס אז דו האסט נישט דעם קאפ, דער רב האט קיינמאל קיין קאפ נישט געהאט, ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דא גייט פאר. כ'וויל ענק זאגן רבותי, ס'איז אויף מיר ארויפגעפאלן אזא מפולת, כ'ווייס נישט וויאזוי איך זאל ארויסקריכן דערפון. כ'האב מיך גענומען רעדן אז מלמדים מיט מחנכים טאטשן קינדער, ס'האט געדוירט פינף יאר ביז מ'איז ארויסגעקראכן פון דעם, ברוך השם ס'דא אן תורתנו. נאכדעם האב איך מיך גענומען רעדן, כ'האב אייביג געזאגט כ'לאז עס אויף צום לעצט, ווי קינדער אליינס טאטשן קינדער, עלטערע טאטשן יונגערע קינדער, און אין די זעלבע צייט די זעלבע עידזש קינדער טאטשן זיך, דאס קומט אלץ ווייל די מלמדים האבן געטאטשט די קינדער, במילא ווייסן זיי דאך וואס צו טון, און נאכדעם א חזירים האבן זיי געטאטשט אין די מקווה, ווייסן זיי דאך וואס צו טון, איז במילא איז געווארן צרות. כ'האב אבער נישט געגלייבט אז די צרה. פון עלטערע בחורים מיט יונגערע קינדער, אדער קינדער מיט קינדער, איז נאך א גרעסערע צרה ווי די מלמדים וואס זיי טאטשן די קינדער, פארוואס? ווייל מיט דעם מלמד קענסטו רעדן, ער זעט מען ווארפט אים ארויס, ער זעט מען טוט אים טראגן אין דזשעיל הערט ער אויף, אבער טאמער ס'איז א ענין פון עלטערע קינדער טאטשן יונגערע, דאס קינד איז אויך נאך א דזשווענייל, ער ווייסט נעבעך נישט וואס ס'איז מיט אים, דאס איז דער חורבן וואס אונז האמיר אנגעארבעט. בקיצור כ'האב מיך גענומען יעצט רעדן פון דעם, כ'האב גערעדט פון בעלזער ישיבה, כ'האב גערעדט פון משה נחום זיגלמאן, כ'האב גערעדט פון דעם פארקאש אין בעלז, איך באקום יעצט טעלעפאונס אין די צענליגער פון ישיבות, איינער זאגט מיר, ער זאגט מיר מיך האט מען נישט אריינגענומען אין קיין ישיבה קיינמאל, זאגט ער איך דאנק דעם אייבערשטן, און נישט וואלט איך היינט געוען א פעגעט. כ'האב נישט געוואוסט וואס גייט פאר אין די ישיבות, ער האט אן קינדער אין ישיבות ער זעהט ס'איז א חורבן. על כל פנים, ס'איז אזוי ווי די מעשה, איינער איז געגאנגען אמאל און ער האט געדארפט אוועק פארן אויף ביזנעס, און אויפן וועג האט זיך אים אריין געשטאכן א דארן אין פיס, און ער האט נישט געקענט מאכן די שיף, האט ער אנגעהויבן צו שעלטן, נאך האט ער געהערט א טאג שפעטער אז די שיף האט זיך דערטראנקען, האט ער אנגעהויבן צו בענטשן דעם אייבערשטן, גוט אז דו האסט מיך געראטעוועט, אין יעדע זאך ליגט גוטס, מאתו לא תצא הרעות, על כל פנים. די זעלבע דא אויך, מען האט אים נישט אריינגעלאזט אין א ישיבה, זאגט ער נאך א מזל, ווען נישט וואלט ער געווען א פעגעט היינט, ער וואלט געטאטשט אלע בחורים און אלע קינדער, דאס איז וואס מען לערנט היינט אין די ישיבות, מען האט מורא צו רעדן. און ווען איך האב דאס געהערט, כ'האב אנגעהויבן צו טאטשן דעם סאבדזשעקט, און ס'האלט אין איין פאלן, גאנצעטע בערג פאלן, און כ'זע וואס טוט זיך אין קאליפארניע, מיט די שניי, מיט די אייז, מיט די בערג, מיט די וואסערן. ס'פאלט, כ'האב נישט געוואוסט ס'איז אזוי אינפעסטעד איך זאג אייך דעם אמת, איי דיד נאט נאו, דאס איז וואס דער אייבערשטער טוט מיט יעדן, דער אייבערשטער זאגט דו גיי, איך וועל דיך שוין פירן, ווייל אז דו וועסט וויסן פאר אלעם אין וואס דו גייסט אריין וואלסטו קיינמאל נישט געגאנגען, ווען א מענטש. ער האט נישט פאר קיינעם געזאגט מ'מוז זיך גט'ן מיט א ווייב, מיט קינדער, מיט אלעם, דער מענטש וואלט קיינמאל נישט חתונה געהאט, זאגט אים דער אייבערשטער אזוי, דו גיי בתמימות, איך פיר דיך, בהתהלכך תנחה אותך, אז דו וועסט גיין, האט דיך דער אייבערשטער פיר. יעצט, למעשה וויל איך ענק זאגן, ס'איז געשען א מורא'דיגע זאך פאריגע וואך, און איך מוז עס דערציילן פארן עולם, ווייל אונז דארפן דאך אויכעט וואטשן. ס'קאלט מיך אפ א מנהלת פון א בית יעקב, א גרויסע בית יעקב אין ארץ ישראל, אין ארץ ישראל איז דא אסאך בית יעקב'ס, יעדע שטאט האט, בית שמש האט, בני ברק האט, יעדע האט זיך זיין בית יעקב, בני ברק איז וואלפ'ס בית יעקב, איבעראל איז דא פיינע בית יעקב. קאלט מיך אפ א פרוי, זי האט געהערט אויף מיין האטליין א מעשה וואס כ'האב פארציילט, כ'האב עס גראדע צוויי מאל פארציילט, ס'איז דא א מיידל סקול אין ווילימסבורג וואס מ'איז זיך צוזאמגעקומען די טיטשערס, מ'האט אנגעהויבן צו רעדן, אזוי ווי מ'האט אנגעהויבן צו רעדן האט זיך אנגערופן א טיטשער איך האלט אז מ'דארף רעדן אז די קינדער זאלן נישט טשעפען איינער דעם צווייטן. זאגט דער מנהל, איך זאג דאך דאס שוין צוואנציג יאר מען דארף דאס רעדן. זאגט זי, פארדרייט נישט קיין קאפ, איר רעדט פון פון שלאגן פון אהער און אהין, איך רעד פון טאטשן אנעפראפריעט ווי מען טאר נישט. געווארן שטיל אין די גאנצע אפיס, און דער עולם האט אנגעהויבן צו קוקן, איז זי א שיקסע, זאל מען איר ארויסווארפן, איז זי יא אן ערליכע? נו, היינט איז ראזנבערג טיים, היינט ווייסט יעדער ווי מען האלט. צוויי מינוט שפעטער, דריי מינוט שפעטער רופט זיך אן א צווייטע טיטשער, יא, ביי מיר אין קלאס איז אויך יעדעס קינד געטאטשט. יעדער שפילט דאקטאר, ס'איז א גרויל. מען רעדט אויף, מען שעמט זיך נישט. ס'איז היינט שוין אזא ענין, אזוי ווי מען טוט עס שוין עפנטליך, קען מען שוין רעדן אין סקול אויך עפנטליך. ס'איז געווארן א שרעק. ס'האט געדויערט צוויי א האלב שעה די מיטינג, און עס איז ארויסגעקומען, מען גייט רעדן פון דעם סאבדזשעקט. קאלט מיך אפ א מנהלת, איך הער אייך אויס יעדע וואך, איך הער אייך שוין אויס פינף יאר. זי הערט מיך אויס, זאגט זי, זיבן אכט יאר, זאג איך, איך רעד נאכנישט קיין זיבן יאר, זי הערט מיך אויס נאך פאר כ'האב גערעדט, לפני מלוך מלך בישראל, זי הערט מיך שוין אויס פארדעם, על שם וואס הערט זי מיך אויס? זאגט זי, זאלט וויסן, ביי אונז אין סקול מיט די מיידלעך איז א מורא'דיגע פראבלעם, און אלע. סקולס אין ארץ ישראל די אידישע די פרומע האבן דעם זעלבן פראבלעם, מען טאטשט זיך, מען פאטשקעט זיך, ס'דא וואס זיי קומען פון צעבראכענע שטיבער, זיי ווייסן שוין צופיל, ס'דא וואס זיי זוכן אביסל ליבשאפט פון א פרענד ווייל די מאמע געט עס זיי נישט, ס'איז געפערליך, איטס אנבעליוועבל, און די טיטשער געט דיך עס איר אויך נישט ווייל די טיטשער מייקלט דיך אריין די ביינער סתם אזוי ווען זי איז נערוועז, שטאט צו נעמען די נערוון פילן, האט זי קינדער וואס זי באקסט און. עניוועי, למעשה זאגט זי, אונז האט מען אייביג געוואלט אנהייבן צו רעדן פון דעם סאבדזשעקט, אז מיידלעך, מען רעדט שוין נישט וואס טיטשערס טאטשן מיידלעך, דאס האט איר שוין גערעדט פון דעם און דעם, דאס רעדן מיר כסדר, נאר מען רעדט ווי איין מיידל שפילט זיך אוועק מיט א צווייטן, זי גייט אהיים צון איר, זי האט זי האט א קראש אויף איר, זי טוט און בקיצור ס'טויג שוין, דאס איז נאר קיינער האט נישט געוואלט זיין די שיקסע וואס זי זאל רעדן דאס ערשטע דערפון, ווייל די נעקסטע זאך וואלט מען איר געקענט ארויסווארפן פון איר פאסטן. און זי מאכט דאך א שיינע וועידזשעס, מיט דעם מאכט מען דאך חתונה קינדערלעך. זאגט זי אז איר האט'ס אנגעהויבן צו רעדן פאר דריי וואכן צוריק, האב איך מיך מייאש געווען, איך לייג אראפ מיין פיס, איך האב נישט קיין מורא פאר קיינעם, אזוי ווי איר זענט אברהם אבינו אין דעם דור האט נישט מורא געהאט פאר קיינעם, גיי איך אויך נישט מורא האבן פאר קיינעם. און מען האט געמאכט א גרויסע מיטינג פון אסאך בית יעקב'ס, און מען האט, ווי איך האב אראפגעלייגט די פיס, איך האב אנגעהויבן צו רעדן, ס'איז נישט דא א מיידל כמעט אין א כיתה, נאך א געוויסע יארגאנג, איך ווייס נאך. זיבן יאר צו נאך אכט יאר, וואס זי האט נישט קיין גוירלפרענד וואס זי האט איר שוין קאליע געמאכט און זי שפילט מיט איר דאקטער און ס'איז זאגט זי און איך מוז אייך זאגן נארמאל וואלט מען מיך געדארפט ארויסווארפן פון סקול, און איך בין געווען ווי מען זאגט אנגעגרייט פאר דעם מיין מאן האט געזאגט זאלסט גיין צו די רבנים מיט די רבנים וועסטו עניוועי נישט אנקומען ערגעץ זאגט זי און געס וואט די צווייטע מנהלת האט געזאגט כ'האב אויך דעם זעלבן פראבלעם די דריטע האט געזאגט כ'האב אויך דעם זעלבן פראבלעם די פערטע האט געזאגט כ'האב אויך דעם זעלבן פראבלעם יעצט סאטמאר האט נישט דעם פראבלעם סאטמאר האט דאך קיינמאל נישט קיין פראבלעם. זיי זענען דאך אווער ענד אבאוו פון אלעם. איך וויל אייך זאגן רבותי, נישט נאר אין וויזשניץ איז דא דער פראבלעם, נאר אין סאטמאר איז דא דער פראבלעם, און אין פאפא איז דא דער פראבלעם, און אין יעדע סקול איז דא דער פראבלעם, און ווילאנג איר עט נישט אנהייבן צו רעדן מיט מיידלעך אויף וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט און ווי נישט צניעות'דיג דאס איז און אזוי ווייטער, און מען עט נישט מגנה זיין פאר'מיאוס'ן דער וואס ער טוט דאס, ביז דעמאלטס גיימיר אונז נישט האבן קיין געהעריגן חינוך, אונז גיימיר האבן. א סקול מיט גרויסע געלטער, ס'עם פארן ס'עם קומען פון די גאווערמענט מ'עט קומען מ'עט נעמען רידזשענטס, ס'עם פארן די געלע באסעס מ'עט אויפפיקן די קינדער, רבותי קדושת ישראל איז געגאנגען פייפן ענד דעטס איט. יעצט חינוך, מ'דארף רעדן דערפון, אויב איר העט נישט רעדן דערפון, א מיידל ווייסט נישט אז דאס איז אן איסור צו טון, און ווען א בחור טוט מיט א צווייטן ווייסט ער אויך נישט אז ער טוט אן איסור ביז איר עט אים נישט מסביר זיין, נאר כדי עס זאל נישט געשעהן האט עטס געהאט אן אנדערן סעלושען מ'עט אסר'ן נחום ראזענבערג'ס האטליין מ'עט אים מאכן ער זאל אויסזעהן ווי דער משוגענער פון שטאט און מיט דעם וועט זיין אלעס פארראכטן. יעצט רבותי ס'איז אזוי מין אינפעסטעד די סעקשועל אביוז צווישן קינדער, איך זאג אייך באמת, כ'האב געהאלטן וועגן דעם קודם הייב איך אן מיט די מלמדים ווייל איך על זיי אראפברענגען עט שוין גיין אלעס נאכדעם ווייל דאס איבריגע איז דאך נאר ממש קליין געלט דערווייל ליטל דיד איי נאו אז דאס קינדער צווישן קינדער יונגלעך צווישן יונגלעך און מיידלעך צווישן מיידלעך איז נאך אסאך מער אינפעסטעד ווי מלמדים וואס זיי טאטשן קינדער די נאמבערס איז אנבעליוועבל א מחנכת זאגט מיר זי פירט א בית יעקב און עס איז נישט דא איין מיידל נאך די זיבן און אכט יאר וואס מען האט זיי נאך נישט געפאטשקעט, אזוי טענה'ט זי. און מסתם ווייסט זי וואס זי רעדט, אויסער אז זי איז אויך משוגע, שי יוזעס סאם עכו, דראגס, שמאקס, בלע ל ל ל. האב איך געזאגט פאר דעם מחנכת, איך האב הנאה עס צו הערן, נאר כ'האב אייך צו זאגן נאך א זאך, און איך וויל עס אייך נישט זאגן, באט כ'וועל עס אייך יא זאגן. כ'האב מורא אז דעם סאבדזשעקט וואס כ'האב גערעדט פון דראגס איז אויך אינפעסטעד, ווייל ווען כ'האב אנגעהויבן צו רעדן דערפון האט מען געלאכט פון מיר, און אויב איר האלט אויף קינדער זענען דא כמעט נישט דא קיין קינד וואס איז נישט געטאטשט אין מיידל סקול, כ'האב מורא אז ווען די מיידלעך זענען עלף צוועלף קען מען אנהייבן צו רעדן פון דראגס אויך, דאס איז ליידער געווארן פון אונזער חינוך, האב מיר געהאט פארפוילטע רבנים, זיי האבן געמאכט דערויף געלט, ער האט געדארפט האבן אן ארון קודש דער בוסטינער, און דער קאסובער הינט דער דאגי האט געדארפט האבן א בית מדרש, האט מען געלאזט אז יעדער חזיר זאל גיין אין די גאס פארקערט, מ'האט נאך צוגעהאלפן דעם חזיר. יעצט ווילסט העלפן דעם חזיר בין איך אויך שוין צופרידן, אבער וואס ברענגסטו אראפ די עדוואקעטס וואס זיי טוען קעגן דעם? די דארפסטו דאך זיכער נישט טשעפען, זיי האבן דאך מיט דיר נישט געטשעפעט, נאר אזוי זעהט עס אויס. רבותי איך בין אזוי צובראכן, סקומט יעצט פורים, סקומט יעצט אן אדר מיט א פורים, איך הייב אן צו מאכן א חשבון אז אונז פאר מיר אריין רייט סמעק דעב אין אין א שטיינערנע וואנט, עטץ קענטס די ארמארי אין ווילימסבורג? שטעל דיר פאר איינער זאל קומען צו פליען אויף לינטש סטריט און ער זאל אריינפארן רייט סמעק דעב אין די וואנט פון די ארמארי, וואו וועט ער אנקומען? ס'ווערט צושאסן אויף שטיק שטיקלעך זיין קאר? נישט די בילדינג, די בילדינג דארף אפילו נישט וויסן ולא נודע כי באו אל קרבה. אונז זעמיר אזוי פארפוילט מיטן חינוך דורך און דורך, און ס'איז נאך געקומען רבנים נישט נאר זיי האבן נישט געלאזט אז מען זאל טוהן קאנסטרוקטיוו נאך גיין אונטערברענגען די וואס זיי טוהן, שטעל דיר פאר, ווען דער אייבערשטער וואלט מיר נישט געגעבן דעם קוראזש און דעם די כח און דעם סייעתא דשמיא אז מען זאל עס ווייטער אנהאלטן, וואלט אלעס קאלעפסט נאכאמאל און ס'וואלט צוריק אנגעקומען ווי מ'איז געווען ביז יעצט, אין א יאר, צוויי, אין דריי, אין א דור ארום וואלסט עס שוין נישט געקענט אפילו פאררעכטן, פארקערט מען וואלט נאך ארויסגעגעבן ביכער אז דאס איז גאר מותר לכתחילה און דאס איז א וועי אוו לייף, אזוי ווי די סייקייעטריסטס האבן שוין וועגן, זיי רופן דאס סינדראם מיט שמינדראם מיט די אלע זאכן. רבותי איך בין צו צענומען אויף שטיקער, כ'זאג ענק באמת, עטץ מיינטס אז איך האב נישט וואס צו טוהן, שטעל איך מיך אראפ מיט א האט ליין, און איך האב נישט וואס צו טוהן און איך רעד, איך האב, איך בין א פארנומענער מענטש, איך האב זייער אסאך וואס צו טוהן, איך בין ביזי מיט מקווה'ס, איך געב ארויס יעצט א ספר, און אויסער דעם גייט מען נאך בקרוב מסתם סיינען קאנטראקט אויף דעם מיין קאמף בוך, ס'דא אזויפיל צו טוהן אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. נאר וואס, איך טוה דאס צו סעיפגארדן די קינדער, ווייל איך האלט אז קיינער האט נישט געהאט קיין. קארידזש, קיין אומץ, קיין קארידזש דאס צו רעדן פון דעם סאבדזשעקט, און קיינער האט עס נישט געוואלט נעמען אין די האנט אריין ווייל מ'האט מורא געהאט, און אונז האט דער אייבערשטער געהאלפן, ס'איז דא אזא זאך ס'הייסט בוקמארקס, מ'לייגט די ביכלעך זאלן נישט צעפאלן, צו די ספרים לייגט מען אויף איין זייט עפעס א האלץ זאל עס האלטן אויף די אנדערע זייט, אונז האמיר געכאפט די בוקמארקס, אונז האמיר געכאפט ברוך מרדכי'ן, אונז האמיר געכאפט. ט, נחמיה וועבערמאן, ווען אונז טו מיר אראפברענגען די פאר גרויסע און די אלע קליינע צו צופאלן. ווען אונז כאפט מיר דארט א קליינעם דארטן א יחיאל ברוינער צו מען כאפט דארטן איך ווייס דעם מנחם מענדל דייטש עפעס דאס וואלט געווען קליין געלט אבער דער אייבישטער האט אונז געגעבן א גרויסן העכט ווי פלעגט ברוך מרדכי זאגן, ברוך מרדכי פלעגט ארויסקומען אין מקווה נאך פינף שעה פרייטאג פלעגט ער זאגן היינט האב איך געכאפט א גוטן העכט, געכאפט נעבעך א בחור עס האט אים גוט מטמא געווען נעבעך. א גוטן העכט האט ער געכאפט. האא דער אייבישטער האט אונז געגעבן גוטע העכט צו. עניוועי, איך זאג עס וועגן דעם ווייל מיט די טיטשערס מיט די הנהלה איז שווער צו האנדלען, זיי האבן רבנים וואס די רבנים פארפירן זיי. איך וויל בעטן יעדע אידישע מאמע און יעדן טאטן, זאלסט אנהייבן צו רעדן מיט דיינע קינדער אז קיינער טאר דיך נישט טאטשן אנעפראפריעט, און אפילו נישט דיין בעסטע פרענד, און אפילו נישט דיין סקול קאליג. און אפילו עס איז אין דיין עידזש, און מען טאר נישט זיך אויפהייבן די קלייד פאר יענעם, און אראפציען די אונטערהויזן פאר קיינעם, און אפילו דורך די קלייד טאר מען אויך נישט טאטשן, יו העוו טו סטארט טאלקינג ווערי אופן, ווייל אין ארץ ישראל זענען זיי זייער פארווערד אין חינוך, און זיי גייען אנהייבן צו רעדן דערפון, אבער לאידך גיסא ביז ס'העט נאך אנקומען אז אין אמעריקע העט מען רעדן און אין די חסידישע תלמוד תורה'ס און אין די מיידל סקולס העט מען רעדן העט נאך דויערן יארן. סאו יו מעיק שור דו מאכסט דיינע טשילדרען אוועיר. די אוועירנעס דאס איז די גרעסטע סארס צו געווינען די מלחמה. זעהסט איך האב נישט גענומען מאשין גאנס כהאב קיינעם נישט געשאסן, וואס האב איך געטוהן? כהאב געמאכט אן אוועירנעס. איינמאל אז די אוועירנעס איז דא פארט עס שוין פון זיך אליינס. שוין. דעיס איז געווען אן עמורדזשענסי וואס כהאב צוגעלייגט צום שיעור, יעצט קומט א שיעור. אויסער דעם די וואך וועט זיין נאך א שיעור אויף אן אנדער קעסטל וואס דארטן וועל איך רעדן וועגן שבת זכור מיט די קריאה מן התורה און אביסל וואס דאס איז שבת זכור. און נעקסטע וואך מיטן אייבערשטנס הילף זונטאג אדער מאנטאג גייט זיין א פעסטער שיעור וואס דאס איז פורים און וויאזוי אונז זעמער אלע ליידער פארשטעלט א גאנץ יאר און לאמיר זיך אויסטוהן די אלע יוניפארמס מיט וואס אונז פארשטעלן מיר זיך לאמיר ווערן ריעליסטיש לאמיר זעהן ווי איך בין געכאפט וואס איך טוה ראנג נישט וואס יענער טוט ראנג. פאס אויף מיט דעם וועסטו נישט אנקומען, און דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אז דער פורים וועט אונז אריינברענגען א נייעם חיות אז מען וועט קענען אנהייבן אויפס ניי זיך צוצושטעלן צום אייבערשטנ'ס תורה און צו זיינע הייליגע וועגן וואס ער האט אונז געלערנט און וואס ער בעט פון אונז, און וועל מיר זוכה זיין אז משיח וועט אונז שוין אויסלייזן בקרוב. יעצט קומט דער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויקרא. ויקרא, דאס שטייט מיט א קליינע אלף. וואס איז די קליינע אלף? ווען א מענטש טוט א מצוה, צו לערנט תורה, איז דארף ער זיך קיינמאל נישט אנבלאזן, אוי, כ'האב געלערנט, כ'האב געטון, ווייל סוף כל סוף, קודם האסטו נישט די ריכטיגע כוונות, אפילו ווען דו ווייסט שוין אלעס וויפיל דו ביסט משיג איז נאך דא העכערע כוונות, אה די דור פריער, דער בעל שם הקדוש, ארי הקדוש, רבי שמעון בן יחואי, אונז אלע טומיר עס על דעתם. איז ממילא טאר זיך א מענטש נישט ווי מען זאגט גרויס האלטן איך האב געטוהן, דער דברי חיים האט געזאגט נאכדעם ווען ער האט געגעסן דעם כזית מצה מיט די אפיקומן האט ער געקלאפט זיך אויפן בויך און געזאגט שישו מעי, דאס איז א מצוה וואס מען דארף עס טוהן, דאס ווערט אנגערופן, דער ר"ן רופט עס אן, מצוה מעשיות, אז מען טוט אפילו ווען מען טוט שלא בכוונה איז דא א שיטת הרן אז מען איז יוצא ווייל האסט דאך עס געטוהן פון אייבערשטנ'ס וועגן, ווען נישט טוהסטו דאך אבער מען רעדט, ס'דא מצוות וואס מען דארף מער און מער מכוון זיין, און תורה אויכעט, קען העכער שטייגן מיט אלעם, איז וויאזוי קען א מענטש באמת וויסן צי דער אייבערשטער האט עס אנגענומען צו נישט, טאמער נאך די מצוה בלאזט ער זיך אן און ער זאגט אה, זעסט כ'האב געלערנט, כ'האב געדאווענט, אה. דעמאלטס איז עס א פראבלעם. טאמער א מענטש איז נאכדעם בענווה און ער זאגט ברוך השם כ'האב זוכה געווען צו דאווענען, כ'האף אם ירצה השם מארגן וועל איך בעסער דאווענען, ווער ווייסט צו ס'איז געווען מיט די גאנצע כוונות, טרייען צו מאכן מיט מער כוונה, דעמאלטס איז א געוואלדיגע סימן אז ס'איז אנגענומען פון אייבערשטן. יעצט, ס'שטייט אז משה רבינו לא קם כמשה עוד נביא בישראל, משה רבינו איז געווען דער אדון הנביאים, ער איז געווען גרעסער פון אלע נביאים, אזא נביא ווי ער איז נאך נישט געווען און ס'וועט נישט זיין, יעצט ווען מ'זאגט אז ס'שטייט לא קם כמשה עוד נביא זאגט די גמרא, דער מדרש, טאקע בישראל לא קם אבער באומות העולם איז יא אויפגעשטאנען אזא נביא וואס ער איז געווען אזוי גרויס ווי משה רבינו, ווער איז דאס געווען? דאס איז געווען בלעם. משה רבינו איז געווען קדוש וטהור, און וואס איז געווען בלעם? טמא וטומאה, ער האט געמאכט כישוף מיטן אייזל, ער האט געוואוינט מיט זיין אייזל ער זאל קענען אויף זיך שורה זיין די רוח הטומאה זאל מאכן כישוף, שטעל דיר פאר דעם לעומת פון משה רבינו, יעצט ביי משה רבינו שטייט ויקרא אל משה, די וואך אין די סדרה, ביי בלעם וויאזוי שטייט ויקר אלקים אל בלעם, יעצט ויקרא שטייט מיט א קליינע אלף. אז דו ווילסט באמת וויסן צו ס'איז ויקר צו ס'איז ויקרא, צו ס'איז דער אייבערשטער רופט דיך מיט ליבשאפט, צו דו ביסט די בחינה פון בלעם הרשע, קוק צום סוף וויאזוי ס'לאזט זיך אויס. אויב ס'איז צום סוף א קליינע אלף, איז עס ויקרא אל משה, איז עס משה רבינו'ס קריאה. אויב ס'איז צום סוף אנגעבלאזן, הו, מ'איז אנגעבלאזן, כ'האב געלערנט, כ'האב שוין געטון פאר'ן אייבערשטן, הא הא הא, דעמאלטס איז עס ויקר. אויב ס'איז נישט קליין צום סוף, מיט א צובראכן הארץ, אפשר האב איך נישט גענוג געטון, און כ'וועל טרייען מארגן בעסער צו זיין, דעמאלט, דאס איז דער חילוק פון ויקר ביז ויקרא. ס'שטייט, רשי ברענגט אין במדבר, קאפיטל א', פסוק י ח, שטייט דא אזוי.

יעצט דער מדרש זאגט, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר די אומות, הביאו לפני ספר יחוסיהם כדרך שמביאים בני, אזוי ווי מיינע קינדער ברענגען א ספר יחוס, דעמאלטס ווען זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן אז מען זאל זיי אויך געבן די תורה. יעצט, ס'איז נישט צו פארשטיין, לכאורה דער גוי האט דאך נישט דעם זעלבן יחוס ווי דער איד, און ווי ווייס מיר אונז אונזער יחוס פון חומש? אין דעם ערשטן קוקן, דעם זעלבן יחוס האט ישמעאל, די זעלבע יחוס האט עשו, אדום. זעלבע יחוס, ס'איז די זעלבע זרע אברהם יצחק, זיי שטאמען פון אברהם יצחק, הע, ס'איז נאר דער אייבישטער האט געזאגט כי ביצחק יקרא לך זרע, אבער אלס הביאו לפני ס, ספרי יוחסין כדרך שמביאים בני, זיי קענען דיר אויך ברענגען א ספר יוחס, דער תירוץ איז אז די ווארט איז נישט הביאו לפני ספרי יוחסין, די ווארט איז כדרך שמביאים בני, אזוי ווי מיינע קינדער ברענגען עס, אזוי. אהער נעמען א איד וואס ער לערנט היינט תורה, רעדן מיטן. א נודע ביהודה, א רבי עקיבא אייגער, ער טרויט זיך אפילו נישט זיך צו קריגן מיטן. איי, דער נודע ביהודה און דער רבי עקיבא אייגער איז אן אחרון. פון דעסטוועגן דאך, אונז זעמער מיר בענווה. ווי שפעטער די דור איז, ווייסט מען אז די פריעריגע זענען געווען מורא'דיג גרויס. אויף א רשב"א, אויף א ראשון, קען מען זיך דאך אינגאנצן נישט קריגן. אויף תנאים און אמוראים. איז במאן דכר שמיה, דאס איז א איד, ער ווייסט ער איז ווייניגער פון זיינע עלטערן, ער ווינטשט זיך הלוואי שיגיע מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, דאס איז נאכדעם ווען ער האט שוין געדאווענט און געלערנט איז ער צום סוף בענווה. דער גוי. איז פונקט פארקערט. נעם היינט א גוי און פרעג אים ווער איז געווען א גרעסערע סייענטיסט, ער היינט דא וואס ער לערנט אין סקול, צו פאר פיר הונדערט יאר צוריק א גרויסער סייענטיסט, ס'איז מוז צו קענען איינער גאלענוס, דער ספר הברית ברענגט אים צו, ווער קען מער מדע, סייענס, אונז צו זיי? מיר זאגן זיכער אונזער דזשענערעישאן קען אסאך מער. נאך מער, דו וועסט אהערנעמען אין מעדיקל פיעלד למשל, איז פרעגן, ס'איז געווען די גרויסע דאקטוירים אמאל, אפילו די לעצטיגע, אין ניינטין פארטיס, ס'איז געווען זיגמונד פרויד, די אנדערע, די גרויסע סייקייעטריסט געווען, ווער קען מער סייקייעטרי און סייקאלעדזשי, זיגמונד פרויד צו אונז היינט? אונז קען מיר אסאך מער. זיגמונד פרויד איז געווען דער וואס האט ערפינדן דעם ענין פון סייקאלעדזשי, אז ס'איז דא די חולי הנפש און רפואת הנפש, אוודאי ס'איז שוין געווען פארדעם, די רמב"ם רעדט שוין דערפון, די אלע אנדערע, די גמרא רעדט שוין דערפון. אבער מען רעדט אין די גויאישע וועלט פילן זיי אז עס האט זיך אנגעהויבן דעמאלטס און דעמאלטס אפאר הונדערט יאר צוריק איינער האט עס ערפינדן און היינט האט מען עס אזוי מתפתח געווען אזוי אויפגעקלערט אז די אלטע וואלטן היינט נישט געוויסט וואס עס טוט זיך מיט זיי. געדענק איך בין געקומען האב איך א חתונה געהאט מיט יארן צוריק איז געקומען צו מיר איינער אריינלייגן דעם טעלעפאן פון די ניו יארק טעלעפאן קאמפאני. זאג איך אים, דו ווייסט, א דאנק פאר אלעקסענדער גרעהעם בעל וואס האט אויסגעטראפן דעם טעלעפאן, קענסטו האבן פרנסה. הע, נעמט ער זיך לאכן. ווען אלעקסענדער גרעהעם בעל זאל היינט ווערן ריעזערעקטעד, ער זאל אויפשטיין תחיית המתים, קען מען אים נישט געבן דעם קלענסטן קלעריקל פאזישן, אפילו די פראנט דעסק פון א סעקרעטערי מיט א טעלעפאן, אמאל געדענקט איר נאך געווען די גרויסע טעלעפאנס, מען האט אריינגעפושט א ווייער ארויס, עטס געדענקטס נאך אמאל?

אויף צום סוף איז מען מיט ענווה, די לעצטע דורות זענען זיך מכניע פאר די פריעריגע דורות. נישט צו זאגן הע הע, אין מיינע צייטן קען מען אים נישט געבן אפילו א קלעריקל פאזישן. דאס איז דער ויקר און ויקרא, צום סוף מוז עס זיין בענווה, מען מוז וויסן ענייני קדושה און ענייני תורה און השגות, ווי פריער די דור איז האבן זיי געהאט מער השגות, און מער עניני קדושה ווי אונז היינט אינעם היינטיגן דור. אונז זעמיר שוין דער עקב, אפילו שוין נישט די עקב נאר כ'האב שוין געזאגט אמאל די זוילן פון די שיך זעמיר שוין נישט. די זוילן איז נידריגער פונעם עקב און די עקב טרעט אויך אויפן זויל. יעצט דאס איז דער ויקר און ויקרא, און צום סוף און ווען בענווה און מ'ווייסט די פריעריגע זענען גרעסער, דעמאלטס איז עס ויקרא און ס'איז דער אייבערשטער רופט צו אונז. סאו, דאס איז נאר געווען א שטיקל דבר תורה. איך האב געוואלט צוקומען צום ענין וואו אונז האלט מיר דא מיט די מלחמה פון פעדאפיילס און אלעס ארום און ארום. קודם האב איך געוואלט זאגן, ס'איז געווען ברוך השם זייער א שיינער פראטעסט, ס'איז געווען אריבער דריי הונדערט טויזנט מענטשן, און די אינטערעסאנטסטע זאך וואס ס'איז געווען איז אז ס'איז געווען זייער פרענדלי, פרענדלי מיינט, מ'האט זיך נישט געהארגעט, מ'האט זיך נישט געשלאגן, ס'איז געווען א פיעספול ביגינינג, א פיעספול מידל און א פיעספול ענדינג. דאס האט ארגאניזירט רב שטיינעמאן, דער אלטער איד פון איבער הונדערט יאר האט ארגאניזירט דעם פראטעסט. ס'איז א מורא'דיגע זאך אז מ'קען זען וואס דאס הייסט כח התורה. ביי אונז האבן מיר אויך כח התורה. זלמן לייב פילאפ שרייט כח התורה! תורה! תורה! שאלה איז וועלכע תורה? אראפציען די הויזן איז די תורה? שפייען יעדן קינד אויפן אות ברית קודש איז די תורה? צו אנכאפן יעדן קינד אין מקווה איז די תורה?

דאס האט אויפגערייצט די סיקריקים חברה, זיי קומען ווארפן שטיינער, זיי קומען זיך שלאגן אויף א פארקינג לאט וואס אינגאנצן נישט אין זייער געגנווארט אין ירושלים, זיי האבן נישט וואס צו טוהן מיטן גוטן טאג, זיי ווילן מאכן געלט נעמען זיי זיך שלאגן, האט די פרייע אנגעהויבן, יו נאו וואט, אונז זעמיר אין פאר א וואר, פארשטייסט? זיי האבן אנגעהויבן מיט מיר האב איך אויך די זעלבע, כ'האב זיי געזאגט וואס ווילט עטס, לאמיך הערן. ווילט עטס אנהייבן זיך אראפצוזעצן און מאכן ארדענונג צו נישט? זאגן זיי ניין, אונז וויל מיר מיט דיר נישט האנדלען, אונז קען מיר דיך נישט, דו ביסט נישט קיין רב, עס הייסט אזוי, קלאר דער משוגענער איז יא א רב, נאר נחום ראזענבערג איז נישט קיין רב, קלאר זאגט מען זאל מאכן זנות, דאס איז גוט, נאר נחום ראזענבערג זאגט מען טאר נישט מאכן זנות, דעמאלטס גייט מען אים לייגן אין חרם. נאַ, נאַ, נאַ, נאַ, נאַ, האָב איך געזאָגט, אױב אַזױ, איז עס אַ מלחמה. איך האָב נישט קײן מורא. אַ ייִד דאַרף װיסן, לדורון און לתּפֿילה ולמלחמה. ס'איז דאָ אַ רמב״ן, למלחמה מײנט להנצל ולברוח, דאָס איז װען ס'איז מיט אַ גױ, װײַל ס'איז דאָ השבעתי אתכם. אָבער נישט, נישט װען ס'איז מיט אַ ייִד. װען ס'איז אַ ייִד, ער אַנטלױפֿט, זעט ער אױס װי דער בעלזער רבֿ. ער איז אַזאַ סאַרט אָפּגעפֿליקטער מענטש, ער יעצט, דער. ער האט אויפגעבויט א בית המקדש מיט זיינע צוויי הענט, ער האט זיך געשלאגן מיט בעלז, ער האט זיך געשלאגן מיט די גאנצע וועלט, ער איז געווען אזא סוקסעספול מענטש אז ער איז נאכנישט, ס'איז נישט דא היינט אין גאנצן עולם התורה אזא סוקסעס ווי דער מענטש איז, מיט די אייגענע צוויי הענט האט ער געבויט, און ער איז אליינס א קראנקער מענטש, כ'מיין ער איז נישט דער געזונטסטער וואס איז דא. דער מענטש רופט זיך אן ער גייט אנטלויפן פון ארץ ישראל, איז ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר, באט עניוועי. איז בקיצור, די מינוט מ'זעהט אז די חברה. די פרומע זענען משוגע, וויל קיינער מער נישט האנדלען, גיי אין מיליטער מ'עט דיר ווייזן וואס אונז קען מען. איך האב דעמאלטס געשריגן, ווער ס'הערט אויס מיין האטליין, כ'האב די גאנצע צייט געשריגן, די גאנצע צרה איז געקומען צו אונז ווייל אונז האב מיר געלאזט די סיקריקן חברה טוהן כל דבר אסור, און קיינער איז נישט געגאנגען אפילו זאגן רבותי פאר די גאווערמענט, אונז זעמער נישט מיט זיי. ביי זיי יעדער איד וואס ער גייט מיט א בארד און מיט פאות זעהט אויס ווי איינער פון זיי. זיי געמאכט א חשבון, ליסן,

טאכטער וועט ווערן פֿערצן, וועסט אנהייבן צו טראכטן, נישט אה, וואס איז וועגן א שידוך, וואס איז דריי אין דריי יאר ארום, וועט זי דארפן האלטן א פראנט מיט א ביקס. יו סטארט טינקינג, דאנט ווארי, דעיל קיעפ יו ביזי. די גאנצע צרה האב איך געשריגן די גאנצע צייט, איך ליין דאך די אלע פרייע צייטונגען, איך ליין דאך וואס זיי טענה'ן, איך רעד מיט זיי, זיי האבן געטענה'ט איין זאך, עטס האטס ענק צעלאזט, מען האט אפגעשמועסט אז די פארקינג לאט די גאווערמענט געט זיך אונטער, ס'גייט זיין צוגעשפארט. האבן די סיקריקן געזאגט ניין ווייל דעמאלטס מאכן זיי נישט קיין געלט מ'עט נישט שיקן פון חוץ לארץ געלט מוז זיך שלאגן האט די גאווערמענט געזאגט אויב אזוי וועל איך דיר ווייזן וואס איך קען די גאווערמענט דערשרעקט זיך נישט פאר דרײַ הונדערט טויזנט מענטשן אין ארץ ישראל וואוינען אַכט מיליאן מענטשן וויפיל אויף וואסער א פראצענט איז דרײַ הונדערט טויזנט פון אַכט מיליאן פיגער איט אוט זיי דערשרעקן זיך נישט. מען האט געזאגט ס'וועט זיין א מיליאן מענטשן, זיי האבן זיך נישט דערשראקן, ס'איז נישט געווען א מיליאן, ס'איז נאר געווען א דריטל, און אויכעט די דריי הונדערט טויזענט איז געווען זאגן זיי העלפט פון קינדער ווייל זיי זיי האבן נישט וואס צו טון, ווען א קינד אין חדר אין די ישיבה, דער בחור פרייט זיך אביסל ארויסצוגיין, דער תינוק הבורח מבית הספר איז געגאנגען פראטעסטירן, באט נאו וועי. קיין עלטערע מענטשן, קיין נארמאלע מענטשן זיי דארפן זוכן פרנסה זענען נישט געקומען. און דו וועסט דאך נישט זאגן אז דרײַ הונדערט טויזנט מענטשן דאס איז דער גאנצע פרומער עולם פון ארץ ישראל. אה, יעדער לאזט עס אויף יענעם. באט עניוועי ס'איז געווען ביוטיפול אז ס'איז נישט געווען קיין שלעגעריי. יעצט הייבן אן די פרייע צו זען, און איך האב עס אריינגעשריבן אין א בלאג אויכעט, זיי הייבן יעצט אן צו זען, דאס וואס דו האסט געמיינט אז ער איז א פרומער, יענער איז א פאנאטיקער, א משוגענער וואס ער מאכט נישט קיין פרנסה און ער טוט עס ער זאל פשוט סורווייוון, ווען דו זאלסט אים געבן צו ארבעטן, דעמאלטס וואלט זיך דאס אלעס אויפגעהערט, וואלט מען איצט געווען א נארמאלע מדינה ווי יעדע מדינה. די משוגעים זיי טוען דאס ווייל זיי האבן נישט קיין עדיוקעישאן, מען האט זיי נישט געלערנט, מען האט זיי געלערנט צו ווארפן שאלעכץ אויפן טיטשער, מען האט זיי געלערנט צו ווארפן אויף א פרייען שטיינער, ממילא זענען זיי צעלאזט. ס'איז דא אפאר חברה וואס די לעבן פון דעם, דעטס אלל איט איז, איטס א מאני מעיקינג מאשין, און טאמער האב איך גע שרייב איך אין די בלאג, טאמער די מדינה קען זיי נישט אפשטעלן, שפאר שוין צו די גאנצע מדינה, וויאזוי וועסטו אפשטעלן אראבער? וויאזוי וועסטו אפשטעלן אנדערטהאלב ביליאן אראבער וואס זענען קעגן דיר? איך זעה ארץ ישראל יעדן צווייטן טאג שיסן זיי דארט אין איראן, איז דא די וואס זיי מאכן די אטאם, די העכסטע סייענטיסט טרעפט מען אין די גאס טויט, יעדן טאג, נאך איינעם האט מען יעצט אויך געטראפן איינעם נאך איינעם אז דו קענסט אנקומען אין איראן צו זייער ריעקטער און דו ווייסט ווער ס'איז די גרעסטע סייענטיסט ענד יו זיי שיסט אויס וואן ביי וואן קענסטו נישט געבן דיר אן עצה מיט אפאר סיקריקן וואס וואוינען אין מאה שערים? יעצט איך מיין נישט חס ושלום דיר צו געבן אן עצה זאלסטו שיסן חס ושלום באט יו נאו האו טו דו איט איך האב געזען ווען מ'האט געדארפט איינשפארן געוויסע חברה וואס עטץ האטס געוואלט איינשפארן יו אר עיבל טו דו איט. און במילא אז מ'וועט ווייזן אז א איד איז א איידלקייט און א בן תורה איז אן איידלער מענטש, וועט זיך טוישן די גאנצע טראכטונג פון דעם פרייען אויפן פרומען, ער טראכט זייער מיאוס, און פוט יור סעלף אין זיין פאזישאן וואס דו וואלסט געטראכט פון א פרומען? ארבעטן ארבעט ער נישט, ער זיצט אויפן גרעסטן גאווערמענט. שנארעריי פראגרעמס וואס איז דא. און ווען ס'קומט צו ווארפן שטיינער אויף אראבער ווארפט ער שטיינער אפילו ס'האט מיט אים נישט צו טוהן, ווייל ער דער דער אראבער איז מחלל שבת דארט אין די אלט שטאט, גיי נישט און פארטיג. און כביש איינס האט מען אפגעטיילט, דו ביסט אויף די זייט יענער איז אויף יענע זייט. און מ'קען זיך נישט מיט זיי אראפזעצן פארהאנדלען ווייל זענען נישט קיין מענטשן. דער רבי יצחק יאנקעוו ווייס האט אויך פארהאנדלט מיט די גאווערמענט ביי עטליכע פרשות. ער איז געווען א א הויך אינטעליגענטער דיפלאמאט. ער איז געווען פון ענגלאנד ער איז געקומען פון א שול וואס די שול, די קנאים וואלטן פארברענט אזא שול, מ'האט אים גענומען, ער איז געווען א דיפלאמאט און א פארשטענדליכער מענטש, האט דער איד געהאט א פנים. היינט האט מען גענומען א טוביה חטא זונטאג מאנטאג, מ'האט אים אנגעטון א טילעפ, דער מענטש כאפט נישט אז ער האט געהאט א קליינע גראסערי סטאר, ער איז געווען א דיינ'דל אין א קליינע קהילה וואס קיין ערשטע פרעשור איז נישט געווען ווייל הרב קרייזווירט האט עס געפירט. די שוחטים, אלעס איז קרייזווירט געווען. ער איז געווארן פון א דיין, האט מען אים אריינגעשטעלט אין א דראג סטאר וואס הייסט וואלגרינס אדער טארגעט, זיי האבן פופציג טויזנט סטארס, שטעל דיר פאר ווי מען האלט דא, און מען האט אים געזאגט קום דו וועסט פירן דאס געשעפט. ער ווייסט אפילו נישט וויאזוי מען זעצט זיך ארויף אויפן בענק, נישט אז ער קען נישט אנצינדן דעם קאמפיוטער, הי דאזנט איוון נאו האו טו סיט דאון אין דעט אפיס, ער ווייסט נישט צו מען זיצט אויפן פאטעל צו אויפן יוגה, ער איז קאנפיוזד. און דער צעדרייטער האט אונז אראפגעברענגט אונזער נאמען פון קאפ ביז פיס. פון קאפ ביז פיס. יעצט, די ליטווישע האבן דאך אין זיך אזא מין געוואלטיגן דיפלאמעסי, וואס זיי האבן אלץ געארבעט בין אדם לחבירו, זיי האבן דאך אלץ געהאט מער א דיפלאמעסי. כ'ווייס למשל, מען האט געשיקט דעם ווינער רב ער זאל גיין ברענגען חסימות פון ארץ ישראל אויך, קעגן מיר. וואט, וואס דער ווינער רב האט נישט געכאפט, כ'האב עס שוין געזאגט, כ'על עס נאכזאגן. ס'איז געווען איינער, פילייכט א רב ליפקאוויטש, ער איז געווען דער משגיח צו האט ער פונגירט אין פאנאוויטש. יעצט, ס'האט אויסגעבראכן אין ארץ ישראל א מורא'דיגן התפתחות, א עפענקייט. ס'איז אריינגעקומען א סייקייעטריסט, א אידישער פון בני ברק, און ער האט צוזאמגערופן נאר ראש ישיבות, ס'האט געהאט דרייסיג, ראש ישיבות מיט צען משגיחים פון ישיבות און ער האט געפרעגט פאר אלע רבנים הרב ליפקאוויטש איז דארט געזעסן און ער האט געפרעגט איך וויל ענק פרעגן א שאלה איך בין א סייקייטריסט איך האב פערציג קעיסעס פון טאטעס וואס האבן געוואוינט מיט די קינדער נישט געטאטשט נישט געפאנדלט גארנישט געוואוינט ממש איך בין א סייקייטריסט איך וויל פרעגן צוויי שאלות נאמבער וואן וואס זאל איך טון און נאמבער טו וואס גייען די רבנים טון ס'איז דא א סיריעס פראבלעם. זאגט ער איך בין נישט דער איינציגער סייקיאטריסט אין שטאט, איך האב נאר גאטס צו רעדן דערפון ווייל איך הער אויס נחום ראזענבערג און איך האלט אז מיט רעדן דערפון וועט מען ערגעץ אנקומען, אזוי האט ער געזאגט ברבים, די אנדערע מאכן א שווייג, און זאגט ער און דאס וואס איך האב נאר פֿערציק איז נאר ווייל פֿערציק זענען געקומען פאראויס, איך האב געליינט זייער א גוט ווארט, איינער שרייבט אז פֿינף און צוואַנציק פראצענט פון די פרויען אין אמעריקע זענען אויף סייקיאטרי און, און אויף סייקיאטריק מעדיקעישאנס. וואליום, פראזעק, די זאכן. שרייבט איינער, וואו אלס א פאני זאך, ס'הייסט פֿינף און זיבעציק פראצענט באקומען אינגאנצן נישט קיין טריטמענט, איז דאך א דעינדזשער צו גיין אין די גאס, עס איז נאר א דזשאוק, איך מיין נישט די פרוי, קענסטו זאגן אויף די מענער אויך. למעשה האט ער געשריגן, אויב פֿערציק זענען געקומען צו מיר, מיינט אז ס'איז דא אפאר טויזנט וואס זענען נאכנישט אנגעקומען. מען הייבט ערשט עס יעצט אן צו רעדן, און די א די שטערן דא פון פון ווילימסבורג די מנהל פון סאטמאר וואס ער איז אליינס א חזיר א מניוול ער דארף אויך פליען, עניוועי איז די חברה האבן נישט געוויסט פון די מיטינג שיקן זיי דעם ווינער רב א וואך שפעטער נאך די מיטינג זיי בעטן א צעטל קעגן נחום ראזען. ריספעקט. האט הרב ליפקאוויטש געזאגט איך געב נישט קיין צעטל איך ווייס וואס ער טוט. אונז ווייסט מיר עקזעקטלי וואט הי איז דואינג. אבער זיי איז ער צוריק געקומען זיי געזאגט אזא רב דארף נישט קענט אפילו איין חתימה ברענגען פון ארץ ישראל האט ער געזאגט ניין אין ארץ ישראל טוען זיי אפרישיעטן זיין ארבעט און מיט דעם איז עס געבליבן האבן זיי באקומען דארט אפאר חתימות פון ווילימסבורג. שאפראנער האבן זיי געמוזט באקומען ווייל ער ער האט דאך זוכה געווען צו נעמען יענקל בער זאלי קאזין פאר אן איידעם א שטריק פון די גאס כ'ווייס נישט איך קען נישט שאפראנער רב'ס טאכטער קען זיין זי איז די זעלבע שטריק דאס איז מצא מין את מינו סאו האט שאפראנער רב האט געמוזט געבן א חתימה און דארטן דער אלטער קיוויאשדער האט געמוזט געבן א חתימה ווייל זיין זון איז דאך געווען אין משמרת הצניעות אלע יארן און ער האט געמאכט אויף דעם גרויס געלט האט ער גענומען דעם האלבן אויסגעוועפטן טאטן און ער האט אויך געגעבן א חתימה. די איבעריגע האסטו די אלע. די ערנסטע רבנים האבן נישט געוואלט געבן. פאפא רב האט נישט געוואלט געבן, איך ווייס מ'האט אים לוחץ געווען, צעהלים רב האט נישט געוואלט געבן, מ'האט אים לוחץ געווען, אפאר ליידיגייערס האבן געגעבן, און ווער? אייזיק'ל אייכנשטיין, ווייל ער האט געוואוסט, צופה ברוח הקודש, ער לערנט דאך קבלה. ער האט געוואוסט אז זיין ווייב וועט שטארבן. פארוואס וועט זי שטארבן? ווייל ער. האט דאך איר מצער געווען, ער איז געלאפן נאך בחורים בשעת ער האט געהאט א ווייב אין שטוב, בקיצור האט זי עס נישט געקענט אויסהאלטן האט זי געקריגן קענסער און זי איז געשטארבן, האט ער דאך געוויסט ער מוז נאכאמאל חתונה האבן, האט ער געקלערט קודם מוז מען באגראבן נחום ראזנבערג ער זאל נישט אויסזאגן ווער אייזיק'ל אייכנשטיין איז, וואסערא נואף א חזיר ער איז. ס'איז שוין די פיפטע פרוי, צוויי זענען גרושות און דריי זענען אלמנות, וואלטן גע'חלש'ט א שידוך צו טון, ס'איז דא וואס האבן א שטוב מיט קינדער, און אייזיק'ל אייכנשטיין איז א בעל פרנסה, האט ער אבער א פראבלעם. ער איז א נואף אויך, ווילן זיי וויסן צו איך זאג עס וועגן דעם אז ער איז א נואף ווייל איך וויל נקמה נעמען אין אים, זאג איך אים כ'האב נישט קיין נקמה אין דעם מענטש, דער מענטש איז א אויסגעשמיסענער מענטש, דער מענטש וואלט געקענט זיין א געלונגענער מענטש ווען ער איז נארמאל, ווען ער פירט זיך נארמאל האט ער זיך געפירט ווי א שייגעץ, וואס א רעכט איז ער געגאנגען אונטערשרייבן בריוון, וואס א רעכט האט ער געמאכט הונדערטער דין תורה'ס האט ער געפעלטשעוועט מיט וויזיטעישאנס, אונז ווייסמער אלעס, באט עניוועי. ער איז געווען אמאל זייער גרויסער חושן משפט, און מענטשן האבן נאכגעשריגן זיין ווייב, זי איז געווען אן איידלע פרוי, זי איז געווען ר' שיע בוקסבוימ'ס אן אייניקל, גאלאנטא רב'ס אן אייניקל, האט זי אים געזאגט, אייזיק, אדער איך אדער די דין תורות, איז ער ארויס. עניוועי, ס'איז דא אנדערע וועגן אויך וויאזוי מ'קען מאכן פרנסה, מ'מוז דאך נישט זיין דירעקט א א פאלשער יונג, באט עניוועי. איז די רבנים האבן געוויסט פארוואס זיי שרייבן אונטער, ישראל האגער האט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען אז ער טאטשט פרויען בהוד יפיה. הע אלע וויזשניצער זאגן מיר דו ווייסט ווי גערעכט דו ביסט ווען ר' מאטעלע מאכט צו די אויגן פארן מיר אלע אויף וויליאמסבורג צו צו יצחק יוחנן זיי ווייסן ער איז א חזיר א מנוול פון קאפ ביז פיס עניוועי דאס האבן זיי נישט געוואלט סאו בקיצור די ליטווישע האבן זיך א מער א סימפאטישקייט בין אדם לחבירו. געווען אין ארץ ישראל, זיי האבן געזאגט זיי ווילן מיט מיר רעדן, זיי האבן אויך געזאגט האסט א פראבלעם מיטן שוע שיק אים אראפ און אונז זאל מיר מיט אים רעדן וועל מיר הערן וואס ער פארקויפט און וואס ער פארקויפט נישט אפשר קען מען מאכן מען זאל יא רעדן דאס נישט רעדן וויאזוי אבער יו דזשאסט דאונט טעיק אים אין יו טעיק אים אף די מעפ אן רעדן צו אים סאו עניוועי יעצט לאמיר צוריק קומען. דא האבן מיר אונז געהאט אלע יארן צוקריגט, זיי האבן געמאכט א פראטעסט, איז געקומען דער ליפא פרידמאן דער וואס האט מיטגעברענגט פון אלט מאראמאריש האט ער מיטגעברענגט די אלע שייגעץ שטיק האט ער געזאגט אזוי, קיינער זאל נישט גיין אויף סעווענט עוועניו און קיינער זאל נישט ווארפן די אייער, די אלט מאראמאריש אזיאטיש, קוק אהער, דער ליפא פרידמאן ער האט געמיינט ער האט יעדן געפירט אין באד, זיינע אייגענע קינדער האבן נישט געהאט קיין דזשאב אין סאטמאר, מען האט זיי ארויסגעווארפן ווי די הינט. נישט נאר דאס, מען האט אים אפילו נישט אפישל ארויסגעווארפן, מען האט אונטערגעשטעלט איינעם, עקשטיין, וואס ער קען גוט נאכמאכן סיגוט רב, האט ער געזאגט, איי, דו האסט נישט מער קיין פלאץ ביי מיר אין בית מדרש. הי-הי-הי-הי. א שד האט אים ארויסגעווארפן. בכלל נישט קיין מענטש האט אים ארויסגעווארפן, עפעס א בת קול. שטייסט? אזוי איז עס, אז מען באליידיגט און מען בא'עוול'ט מענטשן, גייט מען נאכדעם דאונטאון, מען לאזט נישט איבער גארנישט. עניוועי, יעצט עמער צוריקקומען דא. סאו זיי האבן געמאכט א פראטעסט, ס'איז געלונגען ממש צו די זאך. איז טייטש אזוי? מדינת ישראל לאכט זיך אויס אפילו מ'זאל האבן א מיליאן מענטשן, זיי האבן גארנישט מיט דעם פראטעסט, און זיי קענען ברענגען א קאונטער פראטעסט פון אלע חיילים זאגן אונז זעמיר זיך מחויב מוסר נפש צו זיין פאר ענק, יעצט ביז ווילאנג אונז האמיר געוויסט עטס זיצטס און לערנטס תורה איז איין זאך, עטס לערנטס זיך נישט אויך נישט, עטס עטס לערנטס נישט. זאלט וויסן נאך א זאך, די מדינה ווייסט קלאר דאס אלעס וואס איך זאג, זיי ווייסן עס נישט פון מיר, זיי ווייסן עס אליין, אז מען ווארפט ארויס יעדעס יונגל וואס ער גייט דורך אוישוויץ, דאס הייסט ער גייט דורך אין חדר און ער הייבט אן ביי די דריי יאר, צו ביי די צוויי א האלב, קינדערגארטן, און ער גייט אדורך ביז די צוואנציג און ער האט חתונה, האט ער דורכגעגאנגען אן אוישוויץ, ווייל יעדעס יאר איז געווען א מלחמה, יא אריינעמען דאס קינד נישט אריינעמען, די טאטע זאל געבן מער געלט, די טאטע אהער די מאמע אהין, די מאמע זאל זיך אויסטון נאקעט פארן מלמד און זאל מיט אים וואוינען, דעמאלטס קען דאס קינד בלייבן נאך א זמן. אזאלעכע חזר'ישע זאכן וואס דא איז פארגעגאנגען, ס'איז אנבעליוועבל וויפיל מאמעס זענען געגאנגען, זיי האבן געבעטן פאר די קינדער, האבן די מלמדים געטון מיט זיי מעשה זנות, וויפיל באס דרייווערס האבן געטון מעשה זנות, וואס דא האט זיך אפגעטון, זיי ווייסן אלעס, דעי אר נאט סטופיד, זיי דארפן נישט מיין האטליין זאלן וויסן, זיי האבן אלעס סטאטיסטיק, איז ווען איינער גייט שוין דורך דעם אוישוויץ, איז ער דאך שוין א געווינטשענער מענטש, ער איז דורך דעם אוישוויץ און זיין ווייב איז אויך דורך דעם אוישוויץ. עס איז אן אוישוויץ. עטס האטס חדרים, עטס האטס תלמוד תורה'ס, עטס האטס ישיבות, עטס האטס פראפעגאנדע מאשינען, וואס טאמער דו קענסט נישט אריינפיטן צו זיי אין די פראפעגאנדע, דעמאלטס ווארפט מען דיך ארויס, און דעי קאדנט קעיר לעס עבאוט יו. סאו פארקויפטס אונז נישט תורה, תורה, תורה, תורה. דאס ביסל, מ'קען זאגן ממש דאס ביסל. וואס ס'האלט זיך אין ארץ ישראל אסאך בעסער די מוסדות ווי אין אמעריקע איז ווייל רובם ככולם ווערן פיינאנצירט פון די גאווערמענט, אנפארטשענעטלי אז מ'טאר עס נישט זאגן אבער ס'איז אזוי, און דו קענסט נישט ארויסווארפן א בחור אדער א קינד, ס'דא למשל די אלע תלמוד תורה'ס ווי די גאווערמענט מאכט, לאמיר זאגן בית שמש, ביתר, אלעס, דו ווארפסט ארויס פון דארט א קינד, די מלמד גייט פליען, נישט דאס קינד גייט פליען, נישטא אזא זאך טויגסט נישט צום קינד גיי ארויס פון דא, און די זעלבע איז אין די בת יעקב'ס.

און נאכדעם איז ער נוהג מנהג הפקר, איז דא א רב וואס האט געהאלטן א קינד און ער האט אים נוהג געווען מיט מנהג הפקר, ווייל ער ס'הייסט ער האלט דאך אים, ס'איז זיין דאגי, דאס איז וואס דא איז דא, אין ארץ ישראל ווארפן זיי נישט ארויס אזוי ווי דא, אין ארץ ישראל האבן זיי ווי צו גיין, אויס אין די היימישע מוסדות, מען רעדט פון סאטמאר און פון בעלז, אה דארטן איז די גאווערמענט נישט בעל הבית. און דאס איז א מורא'דיגער אומגליק, זיי מאכן נישט, די פרייע מאכן נישט אזא גרויסן דענט אינעם חינוך וויפיל אונז מאכן מיר אין אונזער חינוך, ווארפסט ארויס א בחור האסט אים דערהארגעט. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, און דאס גייט זיך ענדיגן ווייל די גאווערמענט אר קעטשינג אפ עקזעקטלי וואס די רעבעס טוען מיט זייער געלט, און איך האב געשריבן בריוון דא פאר די גאווערמענט אין אמעריקע וואס ס'ווערט געטון מיט די געלטער פון די גאווערמענט. וואס זיי געבן פאר עדיוקעישאן, נאר די אמעריקען גאווערמענט איז א סלאו מואווינג וויהיקל, ארץ ישראל איז אביסל א פעסטערע מואווינג וויהיקל, און די זעלבע וואס אונז שלאגן מיר זיך דא מיט די גאווערמענט אז מען זאל נישט ארויסווארפן שלאגט מען זיך דארט אויך, איך בין אליין אראפ געפארן עטליכע מאל איך האב מסביר געווען פארן שר החינוך וואט איז גאוינג אן, א רעבעריי איז א פרייוועט ענטערפרייז פארן רעבין פאר זיינע קינדער, און ער נעמט נאר אריין מיט ציונים. דעי וועם ער קען נישט הענדלען, צו ווער ס'האלט נישט מיט מיט אים ווארפט ער אין די גאס. ס'איז א גרויסער אומגליק, אבער ברוך השם מען זעהט שוין נישט די לייט עט די ענד אוו די טונעל, מען זעהט שוין די סאנשיין אין די מארנינג, ברוך השם, מען לאזט זיך שוין נישט איין. סאו בקיצור, איז געווען א שיינער פראטעסט, די גאווערמענט לאכט זיך אויס, זיי גייען ווייטער טוהן וואס זיי דארפן טוהן, נאר וואס? ליסען, ווען עטס זאלטס ענק אויפפירן נארמאל, זיך אראפזעצן מיט די גאווערמענט און זאגן ליסען מען וועט מער נישט ארויסווארפן קיין קינדער, און זאלטס טאקע נישט ארויסווארפן, און ווען ס'קומט אז מען זאל זיך שלאגן אויף א פארקינג לאט אויף יענע עק ירושלים וואס האט נישט מיט דיר, פארוואס מעג מען פארן אויף יענע א זייט ירושלים, פארוואס גייסט דיך נישט שלאגן אויף רחוב קינג דעיוויד, ווייל דארט ווייסטו די גאווערמענט וועט דיר געבן אזאלעכע מכות אז וועסט אוועק, דו גייסט דיך דאך נאר שלאגן ביי דיר אין בעק יארד, דארט ווי דו ווייסט אז דו וועסט געווינען. סאו לעטס סטארט טו ארגענייז אווערסעלווס עז נארמאל דיסענט יומען ביאינגס, די פרייע שרייען יעצט, דער וואז אן אנבעליוועבלי ביוטיפול פראטעסט, קיינמאל נאכנישט געזעהן אז די פרומע זאל מאכן אזא פראטעסט, און נאך א זאך, ס'האט געהאט אויסער דעם וואס ס'האט געהאט אזא שיינעם חיין אז מ'האט נישט געשלאגן, ס'האט זיך נישט אויסגעלאזט ווארפט'ס נישט די אייער אויף גאלדע מאיר, האט עס געהאט א מורא'דיגן חיין אז יעדער איז געקומען אינאיינעם, יעדער, ליטווישע חסידים, בני תורה, ספרדים, איר ווייסט ווי שיין דאס איז ווען כלל ישראל קומט זיך צוזאם? איך זאג אייך באמת, דער אמת איז נאך אזא צאמקום וואלט משיח געדארפט קומען, ווייל ווען אידן זענען באחדות קומט משיח, האט דער סמך מם אריינגעגעבן אז טוביה חתס זונטאג מאנטאג זאל צוריקציען אז מען זאל נישט גיין צו דעם פראטעסט, איר הערט וואס דא טוט זיך? דער דאך איז אזוי צופידלט, ער מיט זאלי'קען זענען צופידלטע חברה. זיצן אויפן סיר הבשר אויף מיליאנער דאלער, זיי טוען וואס זיי ווילן און זיי כאפן נישט אז זיי ברענגען אראפ כלל ישראל צו דער נידריגסטער מדריגה. שטעל דיר פאר, זיי האבן א פראבלעם און זיי ווילן דאך מאכן דא נעקסטע וואך א פראטעסט, דארף מען דאך האבן געלט פון דעם שרייבער און פון אנדערע משוגעים. נו, וואס וועט מען טון אז מען האט אין ארץ ישראל געוויזן אזא שטארקן פראטעסט, וועט מען דאך נישט קענען ציען געלט פון די גבירים. געמאכט א נייע זאך, סאטמאר גייט נישט, סאטמאר גייט נישט. סאו וועמען האסטו אפגעטון? האסט דיך אפגעטון, ווייל אזוי וואלסטו געוויזן ביסט אין די יוניטי, און אזוי שרייט יעצט די גאווערמענט, דו זעהסט דאך אז סאטמאר גייט נישט ווייל זיי האלטן אז מען דארף יא גיין אין מיליטער, זיי קענען דאך עס יעצט אויסטייטשן אויף וואס זיי ווילן, זיי האבן דאך נישט קיין ריעל עקספלענעישאן פארוואס סאטמאר האט זיך ארויסגעצויגן. און לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כופר בעיקר, האט דאך נישט קיין שום טעם פארוואס ער האט זיך ארויסגעצויגן, שרייט יעצט די גאווערמענט. מאן יימר אז יעדער איינער איז איינשטימיג אויף דעם, אפשר איז דא אזאלעכע חברה אפילו ביי די קנאים וואס זיי האלטן מען זאל יא גיין אין מיליטער, קוק הער שטיינמאן אויכעט, ער אליין האלט מען דארף נעמען בחורים וואס זיי האלטן נישט ביים לערנען אין מיליטער און ער האט אנגעפירט די גאנצע מחאה קעגן דעם וואס מען נעמט בחורים אין מיליטער, סאו. יו דאנט נאו ווער יור אפ טו, און דאס איז זייער א טיפשות'דיגע זאך אז מען צוטיילט איינער גייט יא איינער גייט נישט, פארוואס סאטמאר דו קלערסט דו קענסט האבן אזוי פיל מענטשן ווי הרב שטיינמאן? קיינמאל אין לעבן נישט. די זעלבע געוען דא אין מאנהעטן, מ'איז געגאנגען איז אהרן געגאנגען עקסטער זלמן לייב געגאנגען עקסטער, די גאווערמענט קוקט אן עי דער איז סאמטינג ראנג וויט דיס פיפל, עניוועי. למעשה איז געווען זייער שיין די גאנצע זאך פון שטיינמאן, ס'איז געווען מורא'דיג גוט, ס'איז ארויסגעקומען שיין, יעצט איז נאר די שאלה וואס די גאווערמענט וועט זאגן צו דעם, ליצמאן זאגט אוי די גאווערמענט האט זיך דערשראקן, הער ליצמאן, זיי האבן זיך נישט דערשראקן פאר שטערקערע חברה, פון די פאר דרײַ הונדערט טויזנט מענטשן וואס זענען געקומען, זיי האבן זיך נישט דערשראקן פאר אסאך זאכן, סא זיי נישט ביי דיר אזוי גרויס, רעד נישט אזוי שטארק, זיץ און בעט דעם אייבערשטן. אז ס'זאל ווי מ'זאגט ס'זאל זיך אויסלאזן גוט. יעצט איז דא נאך א זאך אז אין אוקריינע טוט מען יעצט אויכעט איינרוקן אלע בחורים. מ'רוקט יעצט יעדן איין. פארוואס רוקט מען יעדן איינעם איין? ווייל מ'דארף האבן מיליטער. רוסלאנד האט זיי באזעצט. איז דארט איז דא הונדערטער ישיבה בחורים און אלע מוזן יעצט אנטלויפן. און וואו וועלן זיי לויפן? אויף ארץ ישראל. דארט וועט מען זיי אויך נעמען אין מיליטער. אזוי געווען טויזנטער מענטשן זענען אנטלאפן. פאר די וועלט מלחמה, די צווייטע וועלט מלחמה, איז נעבעך אויסגעהארגעט געווארן אין ארץ ישראל. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. דאס איז געווען די ערשטע זאך, דער גרויסער פראטעסט וואס איז געווען קעגן נעמען בחורים אין מיליטער. יעצט, און דארטן ווען ס'איז געווען די פראטעסט זענען אויך געגאנגען אסאך פון די מזרחי רבנים, און נאכדעם איז אויך געגאנגען אסאך פון די. רבנים וואס זענען היינט נאך רבנים אין ארץ ישראל זענען רבנים פאר די רעגירונג. ס'איז דא די צוויי רבנים, איינער איז דער אשכנזישער טשיעף ראביי, ער הייסט דוד לאו, און נאכדעם איז דא דער ספרדישער חרדישער טשיעף ראביי, ער הייסט יצחק יוסף, דאס איז דער זון פון עבדיה. מ'האט זיי געטראפן ביים פראטעסט, און די מינוט די צייטונג שרייבערס זענען צו געגאנגען רעדן צו זיי, זענען זיי אנטלאפן. דאס איז דאך דא די פאלשקייט פון די אלע זאכן וואס דא גייט פאר ביי אונז. כ'האב מורא, כ'טאר דאס נישט טון, כ'האב מורא פאר דעם, פאר יענעם, און נאכדעם ברעכט מען אונטער אידישקייט. ר' יוסף יעבץ זאגט אז ווען ס'איז געווען די שפאנישע אינקוויזישן, פרויען און קינדער האבן נישט געוואוסט קיין חכמות, האבן זיך מוסר נפש געווען. דער גוי וויל זאלסט טון, זיך בוקן צו די עבודה זרה, צו צו וואס איז מען זיך מוסר נפש? זיי לאזן נישט האלטן תורה ומצוות איז מען זיך מוסר נפש. די מענער און די תלמידי חכמים האבן דעם געקלערט אזוי, ס'איז עת לעשות לה', מ'מוז זיך יעצט באהאלטן. וועט מען האלטן תורה ומצוות באהאלטענערהייט, און נאכדעם וועט מען כאטש בלייבן לעבן. און וועגן דעם זאגט ער, די אלע האבן זיך נאכדעם אויסגעשמדט און עס איז נישט געבליבן קיין זכר פון זיי. ווייל מען וויל, דו ווילסט, דו האלטסט אז מען טאר נישט גיין צום מיליטער, קום ארויס! ווען דער פרייער זעט אז דו מיינסט עס נישט ערנסט און דו האסט מורא ארויסצוקומען, לאכט ער פון דיר. יעצט איז דא נאך א זאך. די אגודת ישראל, מען גייט דא מאכן דעם זונטאג, מארטש דעם ניינטן, גייט מען מאכן, א פראטעסט צוויי אזייגער אויף וואטער סטריט. יעצט די אגודה זאגן אז אונז זעמער נישט פרא און אונז זעמער נישט קאן. פארוואס? ווייל דא האבן זיי דאך מורא, פארשטייסט, זיי ווילן דאך נישט אנהייבן מיט די מדינה. זיי זענען דאך די אגודה, זיי זענען דאך אין קלאמפישטן די וואס זיי מאכן אז די מדינה זאל ווי מ'זאגט קענען עקזיסטירן. לאידך גיסא, אויף די אנדערע האנט, קענען זיי דאך נישט אלע גדולי הדור הייסן זיי דאך וואס צו טוהן, סאו זענען זיי קאנפיוזט צווישן צוויי מענטשן, איז במילא איז מוזן זיי לאזן אז מען זאל גיין, אבער לאידך גיסא זיי אליינס זאגן אז זיי טוען עס נישט ווי מען זאגט מעודד זיין. בקיצור מען וועט עס אנהייבן מיט א מנחה, סיי זעהט אויס אז דער עולם האט נישט קיין שול ווי צו דאווענען מנחה, קען זיין זיי זענען אויך אין חרם, וועט מען גיין אינמיטן די גאס דאווענען מנחה, און מען וועט זאגן אפאר קאפיטלעך תהילים, יעדער.

כ'האב געטוהן א טובה, איך בין געגאנגען פראטעסטירן, אבער קיינער האט מיך נישט געזעהן. יעצט באמת, איך פארשטיי עס זייער גוט, ס'איז דא דארטן דער אין האוז אטורני, ער הייסט דוד צווייבעל, אונז האבן דאך מיט אים גרויסע צרות, דא שרייט ער ס'מוז האבן רגליים לדבר, מ'טאר נישט גיין צו די פאליס, און נאר ווען ס'איז דא רגליים לדבר, און מיט אהער מיט אהין, ער דרייט איבעראל, כ'האב יעצט געהאט אן אינטערוויו מיט א דעניש טעלעוויזשן, מוז ער דאך הערן פון ביידע צדדים, האט ער געפרעגט דוד צוויבעל וואס ער זאגט פארוואס מען מעג גיין ס'הייסט נישט מסירה, זאגט ער אונז הייסט מסירה, אונז זאג מיר אז ס'הייסט יא מסירה, מען טאר נישט גיין צו די גאווערמענט, זיי ווילן נאך אלץ צו באהאלטן סעקשועל אביוז, און דא קומען זיי ארויס אז זיי זענען פראו צו פראטעקטן טשילדרען, וויאזוי ארבעט דאס? איך האב מחליט געווען אז ס'איז צוויי מענטשן, ס'איז א קאזעפרעניק, ער איז טויט משוגע, דער מענטש רעדט פון טו סיידס אוו היז מאוט. איינמאל וויל ער יא פראטעקטן קינדער און איינמאל וויל ער נישט פראטעקטן קינדער, איינמאל איז ער געגאנגען און ער האט גענומען געלט אז זיי געבן זייער וואוט פאר דעמאלטס ווען ס'איז געווען די פאר די געי, און איינמאל שרייט ער ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, דאס ליינט מען יום כיפור און מ'ליינט עס אין פרשת אחרי, וואס איז? ס'איז איין מענטש נאר ער איז טויט משוגע, ער האט א קאזעפרעניק פראבלעם און ער ווייסט נישט ווי צו טאנצן. אזא קראנקע משוגענעם האט אגודה גענומען צו פירן זייער ארגענעזעישן. און די זעלבע שפילט סאטמאר די גאנצע צייט. זיי שפילן היינט אויף ביידע צדדים. ס'איז נישטא היינט קיין סאטמאר. ס'איז א פאוערפול ארגענעזעישן וואס איז געבליבן גארנישט פון דעם רעבנ'ס הארעוואניע. ליידער ליידער. נאר דא איז נישט דא א קאזעפרעניק. דא איז דא צוויי משוגעים וואס יעדער פירט דעם פארקערטן וועג, קוקנדיג אויף יענעם וויאזוי יענער פירט. און לאידך גיסא, סאטמאר קען דאך נישט גיין מיט אגודה, ממילא גייען זיי נישט גיין צו דעם פראטעסט. ס'גייען זיך מאכן אייגענע צען מענטשן ביי א פראטעסט, סא די אזוי זעהט נעבעך אויס כלל ישראל. יעצט איך וויל ענק זאגן מען דארף זיך לערנען פון היסטערי, ס'איז דא צוויי זאכן וואס אונז האמיר געזעהן ביי אונזער רעבן, איין זאך איז געווען אז ס'איז געווען אין א צייט ווען ס'איז געווען פאר דאכט זיך מיר אדער סיקסטי סעווען אדער יום כיפור מלחמה און די רבי האט געהאט גערופן א גרויסן פראטעסט, נו אז ער האט גערופן א פראטעסט איז מען געגאנגען האט די ציונים זענען געקומען צום רעבן זיי האבן געזאגט יעצט איז נישט די צייט ווייל אונז זעמיר אויף גרויסע צרות. און זיי זאגן צו אה ס'איז געווען ניתוחי מתים, און זיי זאגן צו אז נאכדעם האבן זיי מבטל זיין די געזאגט, האט די רבי געזאגט ער גייט נישט אויפן פראטעסט, כאטשיג אונז האבן שוין געהאט אנגעקלעבט גאנץ מאנהעטן אלע טרעינס אזוי איז עס אנגעקלעבט אז ווען די טיר האט זיך צוגעמאכט האט מען ארויפגעלייגט די מודעה, האט מען ארויפגעלייגט אויפן טרעין קלעבנדיג טארדס אינסייד, און ממילא איז אזוי האסט עס נישט געקענט אראפרייסן ווייל ווען די טרעין איז אנגעקומען צום סטעישאן האט עס זיך דאך געעפנט די טיר. און ווען ער האט געוואלט אוועק פארן האט ער זיך צוגעמאכט סאו יעדער האט עס געליינט די גאנצע צייט עס איז געווען אלץ ליפא פרידמאן מיט זיינע אזיאטישע מארמאראשע וועגן אויסגענוצט די קינדער מיט זיין שייגעץ שטיק עניוועי האט דער רבי געזאגט ער ציעט צוריק און מיר קומען צום רעבן אלע טענות וואס ביסט שוין פארכאפט געווארן אין ציוניזם זאגט דער רבי ניין איך האב די לעצטע קויל דער פראטעסט טאמער געב איך דאס ארויס ענד איטס נאט גאנא ווארק בין איך פינישט מיט מיין גאנצע זאך אזוי האט דער רבי געזאגט. איך זאגט דער רבי איך ווייס זיי עלן מיך אויספייפן נאכדעם, נאר קודם כל אז זיי האבן שוין מורא דעמאלטס איז מיר שוין גוט, דאס האט מען זיך געדארפט דא אויך אויסלערנען, מען גייט נישט אויף א פראטעסט, מען סטראשעט אז מען גייט גיין אויף א פראטעסט, גיין אויף א פראטעסט דאס גייט מען שוין נאר ווען ס'איז שוין כלו כל הקיצין, מען האט זיך געדארפט אראפזעצן פארהאנדלען, מען קען עניוועי נישט נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער פונקט ווי מען נעמט נישט די אראבער וואס זיי טוהן דאך נישט אנערקענען די מדינה, און דאס איז א געוואלדיגער חורבן, ווען מען וואלט אמת'דיג נישט אנערקענט די מדינה וואלט מען אונז נישט געקענט נעמען אין מיליטער, קענסט נישט נעמען א שונא אין מיליטער.

דו ווילסט גיין אויף א כלליות'דיגן פראבלעם פון כלל ישראל, קענסטו דיך נישט אויסזיצן דיינע פרייוועט זאכן דו האלטסט אזוי דו האלטסט אזוי, יעצט דארף מען גיין אין מלחמה, למעשה איז דעמאלטס אויך געווען א מורא'דיגע דורכפאל, יעדער איז געקומען, און ס'האט זיך אנגעהויבן צו רירן אז ס'איז די אז מ'עט יא נעמען צו מ'עט נישט נעמען האט די רבי געזאגט מען גייט אויף וואשינגטאן, ס'איז געקומען צו גיין אויף וואשינגטאן איז קיינער נישט מיטגעגאנגען מיטן רעבן נאר סאטמאר, פארוואס? ווייל ווען ס'איז געווען דער סוף פון די ווער ס'האט עס אנגעפירט איז געווען. מיסטער טרעס, מייקל טרעס, ער האט אנגעפירט די זאך, ער האט אבער נישט געוואלט זיין אויפן טעלעוויזשען, ער האט נישט געוואלט געבן קיין סטעיטמענט, ווייל ער האט געטענה'ט אז איך וועל געבן א סטעיטמענט, און איך ארבעט פאר אגודת ישראל, און איך ארבעט פאר קרן הצלה פון די אידן פון יוראפ, נאך די פליטים נאך די מלחמה, עט מען זאגן ס'איז אן אגודיסטישע זאך, אויב ס'איז א פריוואטע זאך עט מארגן זאגן א חסיד איך וויל נישט מיט אגודה האנדלען, צו א ליטוואק עט זאגן איך וויל נישט האנדלען, ס'איז געקומען די רבי איז אנגעקומען דארט. אזוי ווי די רבי איז אנגעקומען זענען געקומען די סאטמארע חברה און זיי האבן געזאגט הי איז די מען הו פוט דיס אל טוגעדער, די רבי האט עס נישט צוזאמען געשטעלט זיי האבן צוזאמען געשטעלט אלע גדולי הדור אינאיינעם און מען האט אנגעהויבן צו ווייזן דאס איז די רבי מיט די רבי מיט די רבי האבן זיי געזאגט אוי דאס איז געווארן א סאטמארע פארטיי ווי האב איך געזאגט פאריגע וואך אה סאטמאר איז דאך די וואס זיי עסן אין די סוכה ס'איז דאך עפעס אזא זאך וואס זיי האבן מיטגעברענגט פון דערהיים איז שוין קיינער מער מיטן רבי נישט געגאנגען. דאס דארפט עטס ענק אויסלערנען, עטס זענטס נישט קיין בעל הבתים אויף קיינעם, אויב ס'איז א צרת הכלל דארף מען אלע גיין אינאיינעם, צו איך האב א דיפרענץ מיט דיר וועגן די מדינה, צו איך האב א דיפרענץ מיט דיר וועגן אנדערע זאכן, יעצט איז נישט די צייט. ס'דא רבי עמרם בלוי איז אמאל געגאנגען צו א חתונה פון עפעס א מזרחי'סט, זיינס א קאזין, די קנאים זענען זייער ברוגז געווען, ווי קומסטו צו גיין דארטן, האט ער געזאגט, הלכות קנאות האט אויכעט הלכות. זאגט ער איך האב מקובל פון אלטע קנאים אין ירושלים. איינס איז אז ביי חתונות רעכנט מען זיך נישט און דאס צווייטע איז אז ביי לוויות רעכנט מען זיך נישט, דאס איז נישט קיין פלאץ זיך צו רעכענען חשבונות. ס'איז דא רבי יוסף חיים זאנענפעלד איז געגאנגען אמאל מנחם מבקר חולה זיין אין א שפיטאל אויכעט א מזרחי'סט אזוי געשריבן אין זיינע מעשיות האט מען אים געפרעגט ווי ווי היתכן ווי גייסטו צו אזא פלאץ איז דער גבאי האט אים געהאלטן אין איין טרייבן אויפן וועג האט ער געזען דער רבי ענטפערט נישט האט ער אויפגעהערט זאגט ער הער אויס דו דארפסט מיך ווייטער טרייבען דו זאלסט ווייטער שרייען אויף מיר, איך מוז גיין ווייל דער מענטש טוט גרויסע טובות פאר אונז, נאר קיינער ווייסט עס נישט אין שטילערהייט. בקיצור, דאס איז מוז מען דאך אויך קענען, די הלכות קנאות און די הלכות מלחמה מיט די אלע זאכן, מען מוז דאס קענען ווייל אז מען קען עס נישט זעמער אויף צרות. סא האט מען זיך צוטיילט, דער גייט יא, דער גייט נישט, נענענענע. ניין דאס איז איטס דזשאסט נאט גאנע ווארק סא אזוי אהרן זלמן לייב איז שוין צוויי פארטייען נאכדעם די אגודה איז א דריטע פארטיי נאכדעם כלל ישראל איז א פערדע פארטיי הע הע דער פרייער קוקט דאס צו זיצט ער און לאכט ער קלאפט זיך אויך סי סי מיה ער קלאפט זיך דעם בויך יעצט דער עולם ווייסט נישט ווי ווייט ס'איז אנגעש איז יעצט אנגעשטרענגט דער מצב אין ארץ ישראל דער אבאמא איז דאך געהעריג אן אראבער זיינע פיינענסעס זענען געקומען פון אראבער ער זאל קענען אריינקומען און אמעריקע האט אים דירעקט געקענט באשטיין אריינצולאזן און געוועל געוואלט אז ער זאל געווינען ווייל זיי זענען סיק און טייערד פון מדינת ישראל מדינת ישראל האט אונטערגעברענגט אמעריקע מיט אנדערע ווערטער ווען אמעריקע חבר'ט זיך נישט צו די מדינת ישראל וואלטן זיי געלעבט אין ממש ברומו של עולם די אראבישע געלטער די דאלערס ווערט געקויפט דורך דאלער די אראבישע אויל אלעס האבן זיך אריינגעלאזט מיט די מדינה מיט אַכט מיליאן מענטשן, דעמאלטס איז נאך געווען צוויי מיליאן מענטשן, און בקיצור וואס איז געווארן? קוק וואס אונז ליידן די צרות פון די אראבער און אלעס. יעצט אמעריקע וויל שוין לאנג פטור ווערן פון מדינת ישראל, זענען זיי געגאנגען זיי האבן יעצט גענומען דעם סעקרעטערי אוו סטעיט, ער פארט ארום ער גייט מאכן שלום, א זאך וואס מען האט קיינמאל נישט געקענט, קיינער האט עס נישט דורך געפירט, ער גייט עס מאכן. פארוואס? ווייל די אלטע פרעזידענטס זענען געווען דיפלאמאטן. דער היינטיגער פרעזידענט איז סתם א ווילדער יונג, ער זאגט פאר מדינת ישראל אויב דו'סט נישט פאלגן וואס דזשאן קערי זאגט זאלסטו וויסן הא קען איך איך קען נישט מער מדינת ישראל. ס'האלט דארטן אז אמעריקע גייט אראפווארפן פון זיך דעם גאנצן ענין מדינת ישראל. און טאמער האט מען נאכגעגעבן אלעס פאר די אראבער, זיי ווילן אזוי, זיי ווילן צוריקגיין צו די פארטי עיט בארדערס, און זיי ווילן בכלל נישט אנערקענען מדינת ישראל. וויאזוי גייט דאס ארבעטן? ביסט אן אראבישע קאפ. סאו אזוי ארבעט עס, די רבי זאגט אז די אראבער די האבן דומע קעפ, די רבי זאגט ער געדענקט נאך אין ארץ ישראל אין פאלעסטין האט מען אים דערציילט ס'איז דא ביי יעדן קארנער איז דא זעקס פאסט קעסטלעך איינס איז פאר ירושלימ'ער פאסט איינס איז פאר אינטערנאציאנאלע פאסט איינס איז פאר די גאנצע פאלעסטינע פלעגט קומען דער טערק געקומען מיט איין זאק און צוזאמגענומען אלעס מיט איינמאל. איי דו חכם דו קום מיט זעקס זעק דארפסט נישט מער אויסארטן נאכאמאל ניין דאס איז אן אראבער שרייבט דער רבי אין על הגאולה ועל התמורה עס איז נישט קיין ניסים די ישראלים זענען קלוגע ארץ ישראלדיגע קעפעלעך און די אראבער זענען טיפשישע דומע מענטשן אריינגענומען דא פארשטייסטו מיך באראק אבאמא און ער גייט זאגן אזוי דו מוזט אננעמען אז זיי טוען נישט אנערקענען מדינת ישראל און לאידך גיסא מוזט צוריקגיין צו די פארטי עיט בארדערס. און אז טאמער גייסט עס נישט טוהן, גייט מען דאס זיך אראפווארפן דעם עול פון גאנץ מדינת ישראל. דארט האלט עס יעצט, ס'האלט יעצט, וואס טאמער ס'גייט אן אזוי, און אבאמא וויל געט היז וועי, איז נישט דא מער קיין מדינה. למעשה אבער, זיי האבן דאך דירעקט אויף דעם געווארט, ער האט געווארט ער זאל לויפן קודם פיר יאר, און נאכדעם העט ער לויפן נאכאמאל, און ביים צווייטן מאל איז שוין נישט דא וואס צו פארלירן, ער קען שוין זאגן וואס ער וויל, ער העט אראפגיין ווי א שונא פאר מדינת ישראל, ביג דיעל. ער האט שוין נישט קיין מורא אז ער דארף נאכאמאל לויפן ווייל ער קען נישט מער לויפן, און יעצט גייט ער ארויסווייזן זיין רישעות, ווער ס'ווייסט וואס טוט זיך אין די פאליטיק ווייסט אז ס'איז ממש א קאטאסטראפע וואס ס'גייט פאר, מדינת ישראל שטייט אזוי ביים אונטערגיין חלילה, ממש אזוי נאנט אז דו האסט נישט קיין השגה. יעצט דער בעלזער רב האט געזאגט אז אויב מ'עט נעמען בחורים אין מיליטער פארלאזט ער ארץ ישראל, קודם האב איך געוואלט זאגן פאר די בעלזער חסידים, אז עטס זאלטס וויסן איין זאך, ווען דער מענטש רעדט אזוי, רעדט ער ווייל ער איז נישט שפוי בדעתו, עטס ווייסט דאך, ער האט זיינע דעפרעשאן צייטן, דעמאלטס ווען מען האט געשאסן זיבן אכט בחורים איז ער געקומען צו די לוויה, און דריי פיר וואכן איז ער געווען אוט אוו קאנטראל, האט זיך געזעסן אין זיין ווילא און פארטיג. ווען ער נעמט זיך רעדן אזאלכע ווערטער נעמטס אים אראפ פון שטענדער, אונז האמיר אויך געהאט אזא סיגעטער ווען ער האט זיך אנגעשיכורט און געזאגט איך דענק זיין מאמע איז געגאנגען אזוי אויסגעשניטן אלעס האט מען אים ארויסגעטראגן אינמיטן פורים ביים טיש, אזויפיל האט מען געהאט שכל צו טון. די זעלבע ווען דער בעלזער רב נעמט זיך רעדן אזאלכע זאכן, נעמטס אים אוועק פון די מייק און טראגטס אים ארויס. נישט נאר דאס, עטס האטס דאס נישט געטון, מען איז נאך געגאנגען, מען האט געטון א מורא'דיגע זאך, שטעל דיר פאר וואס מען האט געטון, מען האט גענומען דעם מענטש מען האט ארויסגעלייגט אין די צייטונג, און ער מאכט זיך ריידי וואס ער האט געזאגט, און וואס איז, יעדער לאכט, די רעגירונג לאכט, וויפיל מענטשן האט ער? וויפיל מענטשן? פינף טויזנט מענטשן? צען טויזנט מענטשן? דאס איז א דזשאוק? ער קען פארן געזונטערהייט, מען האט אים גערן אפקויפן דעם בית המקדש השלישי וואס ער האט געבויעט, און מען האט אים גערן אפקויפן אלע דירות, סאו ווען ער נעמט זיך סטראשען אז ער וועט ארויסגיין, ווען ער, מיטן גערער רבין מיטן וויזשניצער, אלע גייען ארויס, ח ד איז עס א גאנצע ישועה פאר מדינת ישראל, נישטא מער קיין שונאים, די רוסישע גייען אין מיליטער, די אלע עולים חדשים גייען אין מיליטער, די עטיאפיענס גייען אין מיליטער, זיי האבן נישט קיין פראבלעם אז עטס גייטס ארויס, דעם בילדינג שטייט פאר סעיל פאר א האלבן. ביליאן שקלים? העי, נאו פראבלעם, עס איז דא ווער ס'עט עס אפקויפן, נישטא קיין שום פראבלעם, ס'איז דא גרויסע גבירים איבער די וועלט וואס וואלטן גערן געוואלט האבן אזא שיינע שול אין ארץ ישראל, בפרט נאך ווען ס'איז שוין פארטיג, סאו ווען די רבי זאגט אזא זאך, דזשאסט טעיק הים עוועי פראם די מייק און טראגטס אים ער זאל זיך אויסלופטערן אין איינע פון זיינע דירות ווי ער האט, און טעלז-סטאון דאכט זיך מיר, שרייבטס עס נישט אין צייטונג, ווייל דאס איז א דזשאוק אוו די יער, דאס איז איין וויכטיגע זאך, לאידך גיסא, שרייבן זיי דארט אז ס'איז דא סענעטערס וואס האבן געזאגט פארן רעבן אז זיי זענען מסכים צו העלפן מען זאל קומען אויף אמעריקע. כ'וויל זאגן פארן בעלזער רב, דיין שיינקייט און דיין כבוד איז ארץ ישראל, אזוי ווי דער רבי אהרן איז געקומען אויף ארץ ישראל האט ער געזאגט דאס איז אונזער שיינקייט צו זיין אין ארץ ישראל, יעצט למעשה איז געקומען א זמן אז ס'איז ארץ ישראל איז שוין גארנישט אזוי שיין, אויב עטס געדענקט האב איך ענק שוין געזאגט. מיט יארן צוריק, איך בין געווען א גוטער ידיד מיט ר' משה שערער, איך האב געהאט מיין אפיס אין אַכציק בראד סטריט, ער האט געהאט אין פֿינף ביקמאן סטריט, און ס'איז געווען יעדן טאג פלעג איך צוגיין דאווענען דארטן מנחה, אין די אגודת בילדינג אין פֿינף ביקמאן סטריט, אה יעצט כאפ איך זיך אינמיטן רעדן, קען זיין וועגן דעם האט דער שייגעץ שטערן, דער וואס רעדט מיט בחורים וואס מען טאר נישט און ער איז מנהל אין תלמוד תורה, דעם וואס מען האט פון ענגלאנד ארויסגעווארפן, דער מיילעך שטערן. דער וואס איז ארום געלאפן נעמען די חתימות קעגן מיר, קען זיין וועגן דעם מ'האט געטראפן א טלית און תפילין חידושים אין בית מדרש און איך האב זיי קיינמאל נישט גערירט געווען, ווייל איך פלעג זיך דאווענען אין די אגידה מנחה, אה מנחה דאווענט מען נישט מיט טלית און תפילין, אוי איך האב אינגאנצן פארגעסן, עטס האטס מיך ארויסגעווארפן פון די שילן אזויפיל יארן, איך דענק שוין נישט ווען מען דאווענט מנחה מיט תפילין אן תפילין, עפעס דאכט זיך מיר יא תשעה באב דאווענט מען יא עפעס מנחה מיט תפילין, איך בין אזוי קאנפיוזד לעצטנס, אוי האבן זיי געמאכט א גוטן דזשאב אז זיי האבן מיך ארויסגעווארפן, איך געדענק שוין גארנישט, עניוועי איז פלעג איך גיין דארטן, האט ער געוואלט מאכן אז פרומע יונגעלייט זאלן אויכעט אריינקומען דזשוינען די אגודה, האט ער גענומען איינעם משה דוד טאבאק ער האט אים ארויפגעשטעלט אלס רעפרעזענטינג פאר די פאר די פרומע מענטשן, איינמאל האט ער מיר געאפערט ער וויל מיך אויך ארויפשטעלן, איך האב אים געזאגט ר' משה לאמיך דיר עפעס זאגן, איך האלט דו טוסט זייער א פיינעם דזשאב דא, דו געסט דא פאר רוסישע. קינדער עדיוקעישאן, ער האט געהאט דארטן א ספעשל אפיס, קאופעץ דאכט זיך מיר געהייסן, מ'האט געלערנט די אלע עולים עולים חדשים וואס זענען געקומען אויף אמעריקע, מ'האט זיי געלערנט א פאך, מ'האט זיי געלערנט ענגליש, איך זאג דיר ס'איז זייער א פיינע זאך, איך בין נישט, איך האב נאו אפאזישאן קעגן דעם, איך האב אבער אפאזישאן קעגן וואס דו טוסט רעפרעזענטן מדינת ישראל, דאס איז ביי מיין רעבן דאס געווען די גרעסטע עבירה, ממילא קען איך נישט זיין אז איך זאל א תלמיד פון רעבן זאל זיין א פארשטייער פאר אגודה. האט ער מיר פארציילט אז ווען דער סיגוטער איז געווארן רבי האט ער אים אויך געזאגט די זעלבע, ער וויל אז אה, וואס קריגט מען זיך שוין היינט ארום, סאטמאר איז שוין נישט סאטמאר, אגידה איז שוין נישט אגידה, לאמיר, ער האט געוואלט דער סאטמאר רבי דער ברך משה זאל אריינקומען אין די אגידה, האט אים דער ברך משה געזאגט אזוי, איך האב גארנישט קעגן די אגידה, איך וויל דיר נאר זאגן איין זאך, איך האב א פראבלעם ווייל איך זיץ אויפן סאטמאר רבס בענקל, אויף מיין הייליגן פעטער'ס בענקל, און ממילא ארבעט דאס נישט, און אזוי ווי דאס ארבעט נישט וויל איך נישט. מחלף זיין דעם רעבינ'ס שטול, אזוי האט ער געזאגט, אזוי האט מיר ר' משה שערער פארציילט, למעשה איך האב געזאגט ר' משה איך פאר אויף ארץ ישראל כסדר, כ'האב חברים זענען געבוירן דארטן, און די קינדער גייען אין סקול, מיט סטראשעצער מיט באמבעס האבן אויפגעפלאצט דעמאלטס באסעס איינס נאך עס אנדערע, האב איך געזאגט ווייל יענער איז געבוירן אין ארץ ישראל מוז ער א גאנץ לעבן ליידן, לאמיר מאכן דא אין סענעט אדער אין קאנגרעס אז ווער ס'וויל, קומען אויף אמעריקע זאל קענען קומען, און איך בין געוואויר געווארן אז עס גייט ארויף אויף די גאווערמענט האט א בלאג ס'הייסט גאווערמענט us government dot org איז דארטן געווען אן ארטיקל נאך מיט פיר פינעף יאר צוריק איך האב עס איך האב עס פארגעליינט אז דער אבאמא האט געגעבן פאר די אלע וואס וואוינען דארטן אין די רצועת עזה אין די גאזא סטריפ וואוינט מען דאס זייער צוזאמגעפושט? האט ער געגעבן א ספעשל באוויליגונג אז די אלע געבן אן אפליקעישאן צו קומען אויף אמעריקע, מען געט צו דעם אפליקעישאן, מען גרענט עס, מען געט זיי נאך עפעס צוויי און א האלב טויזנט דאלער פארן טיקעט זיי זאלן קענען דא אנהייבן א לעבן. איז ווער מיינט עטס קומט ארויס? די גרעסטע גענגסטערס, די גרעסטע מערדערס. איר גייט דא האבן א די זעלבע מלחמה וואס ארץ ישראל גייט יעצט דורך אין גאזא גייט עטס האבן דא ביז אפאר יאר ארום. דאונט טינק אז נישט. פרעזידענט אבאמא האט אונז איבערגעלאזט אזא חורבן אין לאנד פיינענטשעלי, מיט אבאמא קעיר, מיט וואס דו ווילסט, ער האט ניי מער געזאגט א מענטש נאך זעכציג יאר קען גיין שטארבן, דאס איז די רוסישע נוסח. קום אן, איך בין געווען אין א שפיטאל אין רוסלאנד אמאל מיט א קראנקן, פרעגט דער דאקטאר וואס איז, ער האט א הארץ אטאק, ער איז, ווי אלט איז ער, זעכציג, ער האט שוין א פרוי מיט קינדער, ער האט שוין אייניקלעך אויך, זאל ער שטארבן, מען האט אים געלאזט אין ווינקל שטארבן. דאס איז זייער שיטה. דאס איז געווען די קיו פארטי פייוו שיטה פון היטלער נאר יעדן קראנקן וואס זאל גיין אין די שפיטעלער פון וועם מען קען שוין נישט האבן גארנישט זאל מען אים אנצינדן און פארברענען. נאר דעמאלטס איז עס געווען דער רשע היטלער דער וואס האט געהארגעט א א אזויפיל מיליאנען מענטשן. און היינט איז עס גאר געווארן אן עקסעפטעט איידיע. אבאמא זאגט אויך אזוי, יור אולד אינאף, גיי, האסט דאך שוין חתונה געהאט, שוין ענדזשויד לייף, האסט שוין קינדער, אייניקלעך, וואט דו יו ניד מאר? די גאנצע סיסטעם איז געבויעט אויף רשעות, פונקט די הפך וואס אמעריקע, וואס די פארפאדערס וואס האבן געגרינדעט אמעריקע האבן געבויעט אמעריקע, איט וואס דאן עווריטינג די אפעסיט, ער האט אלעס איבערגעדרייט, ער ברויך נישט קיין מדינה, ער האט איבערגעדרייט אז ער ברויך נישט קיין אידן, דא האט ער אריינגעברענגט פיל מיט אראבער זיינע פרענדס, און דאס אלץ טעראריסטן, אל פאטה חברה, איר וועט זעהן אין נאו טיים וועט איר האבן דא גאנצעטע געגנטן. פון הונדערטער טויזענטער אראבער אויף אזא מין אופן אזוי ווי אין עזה וואוינען זיי און אין די פאלעסטינער געגנט און דארטן גייט מען אנהייבן צו מאכן באמבעס אומצוברענגען קודם די אידן אין אמעריקע און נאכדעם דעם אמעריקאנער גוי אויכעט וואטש ענד סי. האב איך דעמאלטס געבעטן ר' משה שערער לאמיר טוהן אין דעם, בקיצור די סוף איז געווען ער האט נישט געוואלט טוהן, איך האב אנגעהויבן אליינס צו טוהן, כ'האב גענומען א גרויסן לויער, א סיוויל רייטס לויער, די סוף זענען זיי צוריק און זיי האבן מיר געזאגט ראביי איף יו וואוד נאו הו איז סטאפינג דיס האול דיעל יו וואוד קריי, די סוף האט ער מיר אויסגעזאגט, ס'איז אגודת ישראל וואס זיי פייטן טוט ענד נעיל אז ס'זאל נישט געשען. זיי ווילן האבן אלע אידן זאלן גיין שטארבן אין ארץ ישראל, זיי ווילן זיי נישט האבן דא אין אמעריקע, משה שערער, יא, ער האט זיך געשוירן דאס בערדל דא אין אמעריקע, נאר געוואלט האט ער אז אונז זאל מיר אלע חולה זיין אויף ארץ ישראל, דאס איז דאך די אידישע מענטאליטי, וועגן דעם האט דאך היטלער אויסגעהרגעט אזויפיל אידן, ווייל ס'איז געווען רבנים וואס האבן געזאגט פאר די אידן אנטלויפטס נישט, זארגטס ענק נישט, עס וועט זיין אלעס אין בעסטן ארדער, און קען זיין וועגן דעם האט דער בעלזער רב א געדאנק אז מען מוז אנטלויפן, דאס איז אפצוצאלן די. די עבירות וואס אלע רבנים האבן געטון אין יוראפ נישט געלאזט די אידן אנטלויפן, טויזענטע אידן האבן זיך געקענט ראטעווען און געזאגט ניין זארג דיך נישט ס'עט זיין גוט אונז זעמער אויך דא, די רבנים זענען געווען באצאלט פון די דייטשע עס עס אז זיי זאלן זען די אידן זאלן נישט מאכן קיין מרידה, און דער קאסטנער איז ארום געפארן אין אלע לאגערן און געזאגט אונז טוה מיר פאר ענק מ'עט ענק אויסלייזן פון דא, און ס'געווען רבנים וואס האבן געוואוסט וואס דא גייט פאר און זיי האבן געזאגט פאר זייער קהילה ראטעוועטס איך ווייס ס'איז געווען א רב פון בארא פארק וואס ער האט דערציילט ער האט זיך אמאל אויפגעשטעלט ביי א דרשה אינדערהיים מ'האט אים געוואלט הרג'ענען, ער האט געזאגט ס'איז שקר וואס די רבנים פארקויפן אייך, זיי זענען אונטערגעקויפט פון די דייטשן, און נאכדעם די רבנים האבן געהאט גענוג געלט זיך צו קויפן סיעטס צו אנטלויפן, צו קויפן אויף די באן צו אין אנדערע פלעצער, צו מיט א פרייוועט קאר, און כלל ישראל איז געבליבן אין דר'ערד, קען זיין וועגן דעם דארף דער בעלזער רב דאס אלעס יעצט מתקן זיין און זאגן רבותי ראן פאר יור לייף, ארץ ישראל איז נישט קיין פלאץ ווי מ'קען בלייבן, סאו עניוועי, איך האב דאס געוואלט מאכן מיט יארן צוריק און איך האלט אין איין רעדן אויפן האטליין, טאמער איז דא א איד וואס ער גייט דעיס ערלעדיגן אז כלל ישראל זאל קענען ארויסקומען אויף אמעריקע, מיט געבן צען פופצן טויזענט וויזעס, מען קען באזעצן טעקסעס ס'איז די זעלבע קליימעט ווי אין ארץ ישראל, נישט ווי ירושלים נאר ווי בני ברק, אדער אין על פאסא טעקסעס די זעלבע קליימעט ווי אין ירושלים, דער מענטש וואס העט דעיס ערלעדיגן דער האט זיך געקויפט אזא עולם הבא, איך זאג ענק די אמת, אלע מצוות און מעשים טובים וואס ער האט געטוהן ביז יעצט איז נישט גארנישט, כלפי וואס א גרויסע מצוה טוט מיט דעם וואס ער טוט עס ערלעדיגט. קען זיין ער דארף עס טון, קען זיין די רבנים האבן נישט געלאזט אינדערהיים מ'זאל אנטלויפן, באצאלן זיי יעצט א פרייז, מוזן זיי עס יעצט מתקן זיין. אבער אויפן מייק זאל ער עס נישט זאגן ווייל מ'וועט לאכן פון אים, אבער שטילערהייט אויב ער האט קאנעקשאנס צו סענעטערס און קאנגרעס לייט, איז דאס איז די גרעסטע מצוה וואס ער קען טון, ער זאל זיך בויען דא א שטעטל, ער זאל געבן צוואנציג צו דרייסיג טויזנט וויזעס מענטשן זאלן קענען קומען, און ער זאל זיך נישט זארגן אז אפאר פרייע אים קומען. ס'גייט נישט, מ'קען נישט נעמען נאר פרומע, יעדער זאל קומען, דער פרייער העט עניוועי גיין וואוינען אין א פרייע געגנט, און מ'זאל דא גיין באזעצן גרויסע שטעט, נישט די קליינע, העט גיין דארטן לעבן מאנטיסעלא ווי ס'נאך נישט דא קיין שפיטאל וואס זעקס שפיטעלער האבן שוין צוגעשפארט, ניין ניין ניין ניין דאס איז נישט גוט, דו מוזט האבן א שטאט וואס אינגערמאן זאל קענען קויפן א טרעקעלע פאר צוויי טויזנט דאלער, און א לייטער, און ער איז א הענדימען. דאס קען זיין אין סען אנטאן טעקסעס איז דאס מוראדיג דארטן וואוינען דריי מיליאן מענטשן, און ס'איז דא נאך שטעט ווי ס'קען זיין, קען זיין ביי די גאנצע גאלף אף מעקסיקא בארדער, ס'איז מוראדיג. יעצט ווען איינער קען באווייזן אזא זאך אז סענעטערס מיט קאנגרעס לייט זאלן געבן ספעשל וויזעס אזוי ווי אבאמא האט געגעבן פאר זיינע פרענדס די אראבער, די גרעסטע פארברעכער, וואלט ער געטון א מוראדיגע זאך. האבן כאטש אידן א מנוחה, ווי שטייט ווייל יענער איז געבוירן אין מדינת ישראל מוז ער א גאנץ לעבן ליידן? די סקווערע אלע זאגן מיר מיר איך רעד מיט זיי זאגן זיי ווייל מיין טאטע האט געוואוינט אין סקווער מוז איך בלייבן א סקווערער איך מוז זאגן קץ משיחיה און איך מוז זאגן דעם רבינ'ס אלע משוגעת'ן אין קאפ וואס זיי פארקויפן דמיונות הו נידס איט דאס איז דא דער חורבן מען דארף אמאל ארויסגיין פון גלות מצרים. סאו בעלזער רב איך זאג דיר ווען דו קענסט דאס ערלעדיגן איז אנבעליוועבל, דו ווייסט נישט וואסערע א הירא דו העסט זיין ביי כלל ישראל און ביי רבונו של עולם, ווייל קיינער וואלט זיך דאס נישט געטרויט צו טון נאר א איד ווי איר, ישראל האגער דער וויזשניצער וואלט עס זיך נישט געטרויט צו טון, די אגודה וואלט אים גראד אונטערגעבראכן, און דו האסט נישט קיין מורא פאר קיינעם, דו ביסט דו ביסט אין ארדענונג אין דעם, דו פאלגסט נישט קיינעם און דו טוסט וואס וואס דו האלטסט איז ריכטיג, סאו איך וויל דיר עפעס זאגן, דו איט. נאר, נעם נישט דיינע יועצים, יעדער האט זיך דארטן, איך האב דא געקויפט לאנד, דא איז גוט, דא איז ביליג, אין די דערפער און אין די קליינע שטעטעלעך, דאונט געט אינוואלווד, דארט קענסטו האבן אומזינסט ריעל עסטעיט, אויב ווילסט גיין אויף דעטרויט, א דאלער א הויז, ס'איז א דזשאוק, קענסטו קויפן גאנץ דעטרויט באזעצן בעלז אין דעטרויט, נאר דארט איז אביסל קאלט ווינטער, אויב דו ווילסט, פאר דאון סאוט, האסט די זעלבע קליימעט ווי אין ארץ ישראל. פאר צוויי וואכן צוריק האב איך ענק געזאגט אז די גאווערנער פון טעקסעס געזאגט אז ער זוכט מענטשן זאלן קומען וואוינען יעדער זאל קומען ער געט יעדן דזשאבס דארט איז די טעקסעס סיליקאן וואלי די זעלבע ווי ס'איז דא אין קאליפארניע מען מאכט היי טעקנאלעדזשי מאכט מען דארטן זיי זאגן אז ס'איז בכלל נישט דא קיין אינפלעישאן דארט ווייל היי טעקנאלעדזשי דאזענט סטאפ סאו העי האו אבאוט דואינג איט איך געב אייך מאר פאוער טו יו אז איר טוט עס. און טו יור דואינג די ביגעסט טינג וואס איז נאר דא, געבן ספעשל קורטעסי וויזעס און מ'עט יעדן געבן א יאר צוויי פרנסה ביז ער וועט זיך עפעס צושטעלן צו עפעס. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז געווען דא נאך א אסיפה, מיר האבן שוין גערעדט פון די אסיפה פון ארץ ישראל קעגן מיליטער, אסיפה וואס גייט זיין אין אמעריקע, און דא איז דאס געווען נאך אן אסיפה, א מורא'דיגע וויכטיגע אסיפה, דאס האט געהאט צו טון מיט צניעות, א מורא'דיגע וויכטיגע אסיפה וועגן צניעות. יעצט לאמיר גיין צום שטאט. מען האט באשלאסן, ס'איז א גאנצע אריכות, ס'האבן גוטע רעדנערס האבן גערעדט, זיי האלטן מען טאר עס נישט ארויפלייגן ווייל בחורים טארן עס נישט הערן, איך האלט אז בחורים דארפן עס יא הערן, איך וויל עס ארויפלייגן אויף מיין בלאג, און ס'איז געווען גוטע רעדנערס, ס'איז געווען רב וואקסמאן איז געווען א גוטע רעדנער, רב וואקסמאן האט מסביר געווען אזוי ווי א ליטוואק ער גייט ספליטן א הער, א מאלעקיול, צי די גלעזל איז האלב פיל צי ס'איז האלב ליידיג, האט אנגעהויבן מסביר צו זיין א מורא'דיגע נקודה אז א בעל דרשן האט אים אמאל געזאגט אז ער האט געזאגט א דרשה אז די פרויען באמת ווילן גיין צניעות'דיג נאר די מענער ווילן נישט זאלן גיין צניעות'דיג אנגעטון און ווען דער בעל דרשן האט עס געזאגט ביי די דרשה האט אנגעהויבן ארויסצוקומען א קול פון א קרעכץ פון די ווייבער שול. רב וואקסמאן, אונזער פראבלעם איז נישט ווער דער גורם איז צו די מענער צו די פרויען. אויב ס'איז אמת אז די מענער זענען דער גורם, איר זענט דאך א תופס ישיבה, איר זענט דאך יארן לאנג א ראש ישיבה, האו עבאוט איר זאלט רעדן פון די אלע עניינים, האו עבאוט איר זאלט רעדן אז מ'זאל מאכן זיכער אז די בחורים זאלן פארשטיין וואס דאס איז צניעות. די פראבלעם פון נישט רעדן איז אז דער בחור פארשטייט נישט וואס צניעות איז, ער מיינט אז ווייל זיין באבע איז אזוי געגאנגען מוז זיין מאמע אויך אזוי גיין, און ער כאפט א גרויסן חילוק ווייל זיין באבע איז א אלטע באבעטשקע פון אכציג יאר און זיין מאמע איז שוין נאר זעכציג און זיין ווייב איז דרייסיג. סאו ווילאנג דו גייסט נישט מסביר זיין אז דעי וואס דו גייסט אזוי אנגעטון איז נישט ווייל דיין באבע גייט אזוי און ס'איז טרעדישענעל נאר ס'איז דא אין דעם א געוואלדיגע קדושה ס'שורה אינעם הויז צניעות פון א פרוי די גרעסטע זאך וואס ס'איז דא ווילאנג דו'סט דעיס נישט מסביר זיין מיט קמחית הצדייקת זי'ט געהאט צען קינדער כהנים גדולים ווייל קיינמאל האט זי זיך נישט אויסגעטון אז די דאך זאל זען זי אויסגעטון די דאך נישט איר מאן ווילאנג דו'סט נישט רעדן פון די עניינים און דו'סט נישט מסביר זיין. סיי פאר די מענער סיי פאר די פרויען, איז מיר נישט קיין חילוק צו דער מאן פירט אפ די פרוי צו די פרוי פירט אפ די מאן, כי יסיתך אחיך בן אמך, דעטס דעטס נאט רעלעווענט, יו יור דואינג יור געטינג אףף טרעק, דו גייסט אינגאנצן אוועק פונעם גלייכגעוויכט. אונזער פראבלעם פון צניעות איז אז קיינער רעדט נישט דערפון. ס'איז אזוי, ביז די חתונה טאר מען דאך נישט רעדן ווייל ס'איז דאך חאזעריי, נישט פארן אינגל מעג מען רעדן נישט פארן מיידל, און נאך די חתונה נישט דא ווער ס'זאל רעדן ווייל דער אינגערמאן איז זיין מורה דרך ווערט דאך שוין די גאס נישט די ראש ישיבה. אלטערע נייט נייטרא תלמידים זאגן אז נייטרא רב פלעגט יעדן ערב שבועות עפעס איין שבת האט מען געמוזט איבערלאזן די ווייב אינדערהיים און געקומען נאר צו לערנען פלייסיג אויף א שבת און זיך צוריק אויפוועקן די בחורישע יארן.

איך געדענק ווען איך האב חתונה געהאט האט דארט חתונה געהאט נאך א קאפל און יענער האט געזאגט איך בין א חסידישע אינגערמאן איך וויל זאלסט גיין צוגעדעקט מיטן שייטל האט זי געזאגט איך קען נישט איך ארבעט אין א פלאץ מיינע האר אלס מיידל זענען געווען אויפגעדעקט איך גיי עס נישט צודעקן יעדער זאל מיך פרעגן איך וועל ארויסגיין פונעם דזשאב דעמאלטס זאל איך מיך טוישן. ליידער די גאס איז דער מחנך פאר יעדן די אפיסעס זענען מחנך פאר יעדן סאו איך וויל איין זאך מאכן זייער קלאר איט מעיקס נאו דיפרענס ווער ס'שלעפט וועם אראפ. איר זענט א ראש ישיבה, איר דארפט רעדן פון די אלע ענינים. אז איר גייט זאגן אז מען טאר דעם טעיפ נישט הערן, ווייל בחורים טארן דאס נישט הערן, איך האב עס אויסגעהערט, איך בין נישט געווען דארט, מ'האט נישט געוואלט מאכן א קאמאושן, אבער איך האב געהאט איינער וואס האט עס אויפגעכאפט און איך וויל עס יעצט ארויפלייגן. קול מבשר האט עס אראפגענומען צו די אנדערע ובלכתך בדרך ווייל ס'איז נישט צניעות'דיג, וואס האקט עטס א טשייניק? ווען הייבט זיך אן צניעות? ווען יענער איז זיבעציג יאר אלט? מען דארף רעדן, די גאס איז אזוי פארפוילט, מען דארף רעדן. עניוועי, איך וועל עס ארויפלייגן אויף איינע פון מיינע נומבערס, איך וויי, קעסטעלעך, איך ווייס נאכנישט אויף וועלעכע, בלי נדר. אבער, וואס איך וויל ארויסברענגען איז אן אנדערע זאך אינגאנצן. אונז זעמער אוועקגעקראכן אינגאנצן פון דעם עניני צניעות, און דאס איז זייער נישט קיין גוטע זאך. ווען איך וואלט געווען אין קאמענד וואלט איך געזאגט אזוי, איך וויל צאמנעמען אלע רבנים צו מאכן א גרויסע אסיפה וועגן צניעות, די רבנים זאלן זיצן צווישן עולם, און די בעלעבאטים גייען זיצן אויפן פאדעלעם, און אונז גיימער זאגן די רבנים וואס זיי דארפן טון אז ס'זאל זיין צניעות, אונז זענען אין איין זאגן און זאגן און זאגן, דערווייל איז די פראבלעם איז אז זיי זענען די פאר וועם וואס מ'דארף זאגן און זאגן און זאגן, און איך גיי יעצט עטס אנהייבן צו זאגן, יעצט בין זענען מיר אונז די בעלי בתים שטייען ביי די מייק, און די אלע ראש ישיבות זיצן זיי גייען אונז אויסהערן. און אונז גיימער ענק געבן אפאר שטארקע מעסעדזשעס וואס דאס הייסט צניעות. יעצט איך וויל אלע אידישע טעכטער זאלן דאס אויסהערן. ווייל עטס זענט דאך דעי וואס מען דארף מיט ענק לערנען די צניעות. יעצט מען דארף וויסן, אחדות, צו זיין אינאיינעם, דאס איז די שטערקסטע זאך מען זאל פארשטערקען קדושת ישראל. יעצט לאמיך ענק זאגן די כללים. איך רעד יעצט צו די פרויען. איך רעד צו די מענער אויכעט אבער. צניעות איז די פרוי. הערטס אויס. אונז ווייסט מען און אונז האמיר געהערט פון אסאך קעיסעס אנפארטשענעטלי וואס ס'איז געווען אז ס'איז געווען אנלייסענסד רבנים, אנלייסענסד טערעפיסטס, און אנלייסענסד מחנכים. פרויען פלעגן גיין צו די אלע נעמען אדווייס. ס'איז דא יעצט א מעשה מיט דעם ראביי וויינבערגער, דעיוויד וויינבערגער, ס'איז געווען א מעשה מיט נחמיה וועבערמאן, ראביי נחמיה וועבערמאן און ראביי. טראפער וועלעכע ראביי דו ווילסט. און ס'איז נישט געווען גוט. ווילן מיר אונז זאגן פארן פאר די פרויען. פרויען נעמטס זיך אויף ענק צניעות אונז וועמיר קיינמאל אין לעבן נישט גיין צו א טערעפיסט צו אן אנלייסענסד און אפילו ווען אונז וועמיר גיין צו א לייסענסד וועט מען גיין מיט אן אפענע טיר אדער וואס א סעקרעטערי קען אריין קומען. וועלן מיר קיינמאל נישט גיין צו אדווייס צו קיין רב. וועלן מיר קיינמאל נישט גיין אדווייס צו א. כלל-טייער, מענטשן קאלן מיך אויך אן, אוי איך וויל עפעס דורכשמועסן א פראבלעם מיט א קינד, זאג איך אנטשולדיגט, איך וויל נישט אויסזען ווי נחמיה וועבערמאן, טוטס מיר א טובה, גייט צו א לייסענסד סייקאלעדזשיסט אדער סייקאיעטריסט. סאו פרויען, נעמטס ענק דאס אונטער, עטס קיינמאל נישט גיין צו א אנלייסענסד חברה, און אפילו ווען ס'איז לייסענסד דארף זיין אן אפענע טיר. און עטס קיינמאל נישט גיין און נישט שיקן דיינע קינדער. רימעמבער, דאס איז נאמבער וואן אין צניעות. יעצט זאגן מיר יעצט אויפן סטעידזש און אונז זאגן מיר פאר די רבנים, דאונט טראסט א רב. יעצט נאמבער טו, אונז וועמיר קיינמאל נישט עובר זיין אויף איסור ייחוד, אפילו ס'איז א רב צו ס'איז א רעבע, ס'איז נישט קיין חילוק, ס'מוז זיין אן אפענע טיר אדער א גלאזערנע טיר אדער די גאנצע טיר זאל זיין אפן, אפילו ווען די גייסט רעדן אין די סקול צום רב וועגן דיינע קינדער. קיינמאל וועט נישט זיין אזא מציאות וואס ס'זאל זיין אן איסור ייחוד. און עטס נישט לאזן דיינע קינדער גיין אויף א פלאץ וואס איז אן איסור ייחוד. די מיידלעך טארן נישט גיין צו א ראביי, אדער צו א רב אדער צו א פרינציפל מיט ייחוד, און די אינגלעך טארן נישט גיין נישט צו קיין מאנס פערסאן און נישט צו קיין פרויענספיל, ווייל היינט איז עס געפערליך וואס דא גייט פאר. און אויב די רב וויל מיט דיר רעדן און ער מאכט צו די טירען מוז מען דיר רעדן א סוד. גיי דו אויך ארויס, זאל ער בלייבן רעדן דעם סוד צווישן די פיר ווענט. יעצט אפילו ווען ס'איז דא דארט א ווידיאו, די ווידיאו מיינט גארנישט, ווייל טאמער האט ער געטוהן וואס מ'טאר נישט קען ער אויסמעקן די ווידיאו. ס'מוז זיין אפן די טיר און אדער אינגאנצן גלאז די פענסטערס. יעצט נאמבער דריי, ס'זאל קיינמאל נישט זיין א מציאות וואס א פרוי זאל גיין פרעגן א שאלה אויף אירע אונטערהויזן אז זי האט געטראפן א כתם אדער אויף א בדיקה, קיינמאל זאל זי נישט גיין פרעגן אליין. ס'איז די גרעסטע חאזעריי וואס ס'געשעהט און דעמאלטס ווערט די רב היימיש מיט די פרוי. נאך א זאך, די רבנים האבן ליב צו פרעגן ווי האלטסטו אין וועלכן טאג און אהער מיט אהין אז זיי ווערן עקסיידעט פון דעם. און נאכדעם הייבן זיי אן צו פרעגן ווי אזוי דיין לאוו לייף ביז ס'קומט צו צו ביאות אסורות. קיינמאל זאל א פרוי נישט דיסקאסן אירע פערסענעל. לאוו לייף, און טאמער זי האט נישט, זי האט פראבלעמס מיט איר מאן, קיינמאל נישט דיסקאסן מיט א רב, א רב איז דער גרעסטער חזיר און דער גרעסטער אבן נגף לבית ישראל ווען ער רעדט פון די זאך מיט א פרעמדע פרוי, בדיקות זאלן גיין פרעגן אדער די מענער, ס'איז א מאנ'ס רעספאנסיביליטי, אדער דער שאפראנער רב זכרונו לברכה פלעג מען פרעגן שאלות, האסט עהם נישט געפרעגט? ביסט אריין, האסט עס געגעבן פאר די רעבעצן, און די רעבעצן איז אים אריין געגאנגען פרעגן, ער האט מיר אמאל געזאגט שאפראנער רב ער ווייסט קיינמאל נישט צו ס'איז זיין רעבעצענס צו ס'איז אן אנדערן, און ער וויל נישט וויסן ווייל ער וויל פאר זיך נישט מער מחמיר זיין, ווייל ס'איז נישט זיכער אז די פרוי וועט מיטהאלטן מיט די אלע חומרות. אדער איך האב ברוך השם זייער שטארק געארבעט מ'זאל מאכן די בית הוראות, איך האב גערעדט מיט נאדווארנער רב נאך יארן צוריק,

די ענין צו זיין א בית הוראה וואס די רב זעהט דיך נישט, דאס האב איך זייער אסאך געארבעט ס'זאל געשעהן. אין ארץ ישראל איז אויך דא בית הוראות נאר זיצן זעקס זיבן רבנים מיט דיינים זיי לערנען זיך און די פרוי קומט אריין און ס'איז גועל נפש ס'איז עקלדיג א פרוי מוז זיך באווייזן פאר זעקס זיבן רבנים קודם זאל זי אראפלייגן די שאלה און עטץ רעדטס דורך און שיקטס איר ארויס נאכדעם וויל מען וויסן פארוואס פרויען ווילן נישט האלטן טהרת המשפחה. זי מוז זיין דארטן פאר זעקס זיבן רבנים און איינער קען איר און איינער קען איר מאן און זי מוז זיך אויסרעדן פונקטליך און זי פרעגט אויס וויאזוי גייט דיין לאוו לייף? ווי גייט דיין מאן? וויפיל מאל א וואך וואוינט ער מיט דיר? פון ווען איז דאס? דאס איז נאך תשמיש פאר תשמיש? פוי גרויליג! מען דארף טאקע פרעגן אבער איינער דארף פרעגן און ס'זאל גיין דורך א פימעיל. יעצט אויב דיין מאן איז אוט אוו טאון און דו מוזט דיך מטהר זיין אז ווען ער קומט אהיים זאלסטו קענען גיין אין מקווה. דעמאלט זאלסטו זיכער נישט גיין צום רב ווייל ס'איז שוין נישט דא דער היתר פון בעלה בעיר. יעצט בעלה בעיר קען הייסן ברוקלין און מאנהעטן אויכעט. ס'איז אזא מציאות אז דער מאן איז נישט דא האסטו נישט אזויפיל מורא. אז איינמאל איז בעלה נישט דא זאלסטו קיינמאל נישט גיין אליין פרעגן. זאלסט גיין אדער צו די רעבעצן פרעגן אדער אין א בית הוראה. ווי מען זעהט נישט די פרוי. לעצטנס האב איך געהערט א פרוי האט מיר געזאגט אז זיי שפילן פיקעבאו זיי קוקן שוין יא ארויס. אמאל האבן זיי טאקע נישט געזעהן דארט די זלמן לייב'ס בית הוראה דארט אויף בעדפארד עוועניו נישט געקענט זעהן זאגט מיר א פרוי זיי הייבן אויף דארטן דעם פאפיר דעי פלעי פיקעבאו לעטלי ס'איז א גרויל וואס ס'גייט פאר סא אונז גייען מיר ענק אויסלערנען וואס דאס הייסט צניעות אויב דו מוזט גיין צו א לאקעל רב און די זיין ווייב איז נישט דא צו שי איז נאט אינוואלווד. זאלסטו מאכן זיכער אז דו נעמסט מיט נאך א פרוי, נישט ווייל מיט צוויי פרויען איז נישט דא קיין איסור ייחוד, נאר ס'איז אויף אזוי פיל, ער גייט דיך נישט אנהייבן פרעגן האו איז יור לאוו לייף אין פראנט פון אן אנדערע פרוי, עטליסט היל טריי טו קאנטראל הימסעלף, אבער די טיר זאל אויך זיין אפן. די צווייטע פרוי איז נאר געמאכט אז ער זאל נישט רעדן וואס מ'טאר נישט, אדער ער זאל נישט טון וואס ר' לאגער טוט, ער טאטשט די פרוי בהוד יפיה. יעצט, רוב אינגעלייט היינט, רובם ככולם קענען נישט קיין הלכות נידה, רוב פרויען קענען נישט קיין הלכות נידה, מ'מאכט פאר, מ'זאגט צו גארנישט און א גוטן טאג, מ'גייט עפעס צוויי וואכן פאר די חתונה פאר כלה קלעס וואס זי האט אינזין דעמאלטס ווער ס'עט זיצן לעבן וועם, און וויאזוי מ'וועט מאכן דאס און וויאזוי מ'וועט מאכן יענץ, און די פלאוערס, די קאפ איז נישט דארט. מ'דארף מאכן פאר מ'האט חתונה זאל זיין אפאר וואכן אפאר חדשים א קורס, און נאך די חתונה אפאר חדשים א קורס. און א מאן זאל עס געבן פאר מענער און א פרוי פאר פרויען. ס'איז דא מורא'דיגע תשובה אין דברי חיים אז א אישה חכמה, א קלוגע פרוי קען פסק'ענען מראות אויך, נאר איך גיי דאס נישט זאגן אז זאל עס טון ווייל באלד האבן די רבנים די מעסערס אלע סכינים זיי מיך וועלן הרג'נען. ס'איז א חכמה וואס יעדע נארמאלע קלוגע פרוי קען זיך דאס אויסלערנען, און די דברי חיים זאגט מען מעג. אבער לאמיר זאגן לאמיר נישט פארקריכן, לאמיר שוין בלייבן אז די רבנים האבן עס פסק'ענען, זיי האבן דיך האבן אין קאנטראל. אקעי, אונז זעמער שוין צו דעם אויך מסכים, אבער. נישטא אזא זאך ווי זי זאל גיין אליינס פרעגן א רב, און די הלכות נידה זאל ווערן געזאגט פון א מאן צו א מאן און פון א פרוי צו א פרוי, כ'וויל דיך פרעגן א שאלה, איך גיי יעצט מאכן א גרויסע אסיפה הלכות נידה, און איך גיי עס מאכן פאר די אינגעלייט, ניולי וועד, און קומען הונדערט אינגעלייט, איך וויל האבן א פרוי זי זאל טיטשן הלכות נידה, אוי מ'טאר נישט ס'איז א חזיריי. איך וויל אייך זאגן די זעלבע חזיריי איז ווען א מאן שטעלט זיך אויף און ער טיטשט פאר פרויען הלכות נידה. נאר פארוואס כאפסט עס נישט? ווייל דאס זעמיר אונז שוין צוגעוואוינט דאס טוט מען שוין יארן און אונז זעמיר צוגעוואוינט אז אלע רבנים טאטשן די ווייבער אויכעט און זיי וואוינען מיט זיי און מען מאכט א שווייג. סאו טינק אבאוט איט ווילסט פארעכטן צניעות? נאו וועי זאלן מענער זאגן פאר פרויען הלכות נידה און אפילו מוסר אויף צניעות טארן זיי נישט זאגן. און אפילו ווען זיי נעמען זיך ארום מיט אזא ווענטל, דאס איז גארנישט ווערט, ווייל דעמאלטס זעט די פרוי ס'איז א דזשאוק. אז דו קענסט נישט רעדן צו מיר פנים אל פנים, הער איך דיך נישט אויס. איז וואס איז די עצה? זאלן פרויען זאגן? ס'איז דא גענוג וואוילע ערליכע אידישע פרויען וואס הלוואי וואלסטו געקענט הערן א שיעור פון זיי, נאר א מאן טאר נישט הערן, אבער די פרויען זענען זיך מחיה דערמיט. סאו דאס איז די צניעות וואס אונז דארפן מאכן אן אסיפה. אונז קען מיר אבער נישט מאכן ווייל מ'וועט אונז אונטערברעכן, האמיר א האטליין, זאג מיר אויפן האטליין אונזער מיינונג. נאמבער זעקס, ראבייס, רבנים מיט פרויען אין די קאמיוניטי. ס'איז א קליינע קאמיוניטי, יעדער האט זיך זיין שול, מיר ווערן גענוג היימיש, מ'ווינטשט זיך אויף שמחות, מזל טוב צו כדומה. נאכדעם אז ס'איז דא עפעס א שטיקל פראבלעם מיט א קינד צו כדומה, ווערן די ראבייס זייער קלאוז, וואנס דעי ביקאם קלאוז ענאוו דעי אלל קראס באונדעריס. זיי זענען נישט פראפעשענעלס, דער אמת איז א פראפעשענעל סייקייטריסט און סייקאלאדזשיסט טוען אויכעט די זעלבע מניוולת, נאר ער האט לייסענס, ס'האט אים געקאסט הונדערט צו פינדערט צו צוויי הונדערט טויזענט דאללער, ס'האט אים געקאסט צען יאהר ארבעט, הי איז נאט ווילינג טו לוז איט, אזוי שטייט אין די גמרא, אומן לא מרע ליה לאומנותיה, אבער דער ראביי האט גארנישט געטוהן, ער האט געלערנט א א הלכה פון א צובראכענעם פליגל און פון א צובראכענעם ביין, און יעצט ווערט ער שוין א גאנצער טערעפיסט. און נאכדעם קראסט ער די גאנצע בארדערס און ער ווייסט נישט ווי זיך אפצוהאלטן. יעצט א רב קען האבן א פרענדלי קאנווערסעישאן מיט א קאנגרעגענט אבער נאר ווען איר מאן איז דארט. טאמער איז עס אליינס איז עס פילט און שמוץ. אויפן טעלעפאן איז עס די ארגסטע זאך. ס'איז דא דער רב דער וויינבערגער וואס מ'האט אים יעצט געכאפט ער האט געשריגן אמאל הויך פון זיין אפיס און פרויען האבן געהערט ניבול פה וואס ער רעדט מיט א פרעמדע פרוי. ער האט געלאזט מעסעדזשעס פאר פרעמדע פרויען. או דעטס אלל דעדלי ראנג. רב קאלט דיך אפ, אפילו ער זאגט דיר איך גיי מיט דיר ברענגען משיח אויף די וועלט, גיי גראד צו די פאליס. יעצט, ס'איז זייער נישט איינגענעם ווען א כלה גייט אונטער די חופה און ס'איז א חופת נידה, איז דא זייער אסאך כלות, איך האב באקומען לעצטנס טעלעפאונס פון יונגעלייט, ס'איז געווען א חופת נידה, זיי אהיימקומען האט זי אים געזאגט ליסן איך בין א נידה, דערווייל האט ער געטאנצט מיט איר מצוה טאנץ און אלע אנדערע זאכן, ס'איז א גרויסע בושה, ס'וואלט כדאי געווען איינצופירן א זאך. אז אפילו די פרוי וואס האט נישט קיין חופת נידה, די כלה וואס איז ריין, זאל אויכעט טוהן די פאר קלייניקייטן כאילו זי איז א חופת נידה, און ממילא עט זי ראטעווען די אלע אנדערע מיידלעך און די אלע אנדערע פרויען. פאר די חופה זאגט מען די כלה איז נישט ריין, זי איז א חופת נידה, זייער נישט איינגענעם. יעצט וואס איז דער חילוק צווישן א חופת נידה צו נישט? ס'איז דא שיטות אז מען דארף נאכאמאל נאכדעם געבן קידושין, סאטמאר רבי זכרונו לברכה, די רעבעצן זיינע, עה, אלטע פייגע איז נישט געווען ריין צו די חתונה האט ער אריינגערופן א מנין ווען זי האט זיך געקענט רייניגן און האט נאכאמאל איבערגעגעבן די קידושין ס'דא, דאס איז דאך שיטת הרמבם ווייל ס'איז נישט ראוי לביאה אבער ס'איז נישט קיין חילוק די חילוק איז זיי לייגן אראפ זייער שלייער טיכל ווייל זי איז א נידה זי טרינקט פון אן עקסטערן קאפ פון וויין ווייל זי טאר דאך נישט טרינקען פון דעם וואס דער מאן האט איבערגעלאזט און זי באקומט דאס רינגל אז מ'לאזט עס איר אריין אין די האנט. נישט מען טוט עס איר אן אויפן פינגער מ'זאל זיך נישט אנרירן חלילה, און די דריי קלייניקייטן קען מאכן א מורא'דיגן חילוק, יעצט ביי די ליטווישע טאנצט מען נישט קיין מצוה טאנץ, ביי די חסידים טאנצט מען מצוה טאנץ, כאפט מען זיך אן מיט די הענט, איז די כלות זענען מסכים מוותר צו זיין אויף די דריי זאכן מיט אפילו זיך מען זאל זיך נישט אנכאפן ביי די מצוה טאנץ מיט די הענט, אז אלע כלות זאלן הייסן כאילו ס'איז א חופת נידה, דער'ס נאטינג ראנג וויט דעט. און דאס גייט מאכן א מורא'דיגן מורא'דיגן דורכבראך, ווייל איך רעד מיט יונגעלייט, זיי זאגן מיר, זיי זענען אהיימגעקומען, זיי האבן געטאנצט מצוה טאנץ מיט די הענט, מען האט זיך אנגעהאלטן טייט, און מען האט געטרינקען פונעם זעלבן כוס, מען האט געגעבן דעם רינגל, מען האט אנגעכאפט די פינגער. קומען זיי אהיים, זאגן זיי, אנטשולדיגט, איך בין א נידה. ס'איז דאך א שאנדע וואס דא גייט פאר. דאס איז צניעות, נישט די שטותים וואס עטס האטס דארט צוזאמגערעדט. א בחור טאר עס נישט הערן. יעצט ועל כולם די וויכטיגסטע פון צניעות איז אז א קינד זאגט אז מען האט אים געטאטשט, צו איינער האט דיך געוואלט טאטשן, דו ביסט שוין פארהייראט, זאלסטו וויסן ס'איז דא איין טעלעפאון נאמבער און דאס איז נײַן וואן וואן אין אמעריקע, אין ארץ ישראל און יוראפ איטס וואן זירא זירא, זאלסט גיין צו די פאליס און די גאנצע קאמיוניטי זאל מיטשטיין מיט דיר. איך פארשטיי נישט וויאזוי דו שעמסט דיך נישט צו שטיין מיט א פעדאפייל, מיט א פרוי וואס איז געווארן גערעיפט אדער געטאטשט, מיט איר עסטו נישט מיטשטיין? אבער מיטן חזיר עסטו דיך ארויסשטעלן, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט די זענען די כללים פון צניעות, און אונז זאג מיר עס פאר די רבנים. די איבריגע וואס אלעס עטס האטס דארט צאם גערעדט, דאס האטס עטס גערעדט וואס מ'האט ענק געהייסן זאגן. אונז רעד מיר וואס אונז זעהן מיר די מציאות און דעם פראבלעם פון די שטאט. און דאס איז דער אמת'ער צניעות. און בחורים דארפן עס יא הערן און מיידלעך דארפן עס יא הערן. און מ'דארף האלטן אין איין רעדן דאס הייליגקייט און דאס חשיבות ביים אייבערשטן פון צניעות. און נאר דעמאלטס וועט א אידישע טאכטער וועלן האלטן צניעות, ווען נישט, טע, ווען האט ער גארנישט געזאגט? פונקטליך וויפיל פראבלעמען עטס האטס מיט די אידישע טעכטער אויף צניעות, און וויפיל עטס האטס מיט דעם אינגערמאן אויף צניעות, און ווער ס'איז די שולד פאר וועם, צו דער אינגערמאן פאר די פרוי, צו די פרוי פארן אינגערמאן, די זעלבע האמער אונז מיט ענק רבנים. עטס זענטס טאטשערס, חזירים, נואפים. און אויסער דעם טוט עטס נישט ענקער תפקיד צו לערנען וואס מען דארף, ווייל עטס האטס מורא פארן פרעזידענט צו פארן ראש הקהל, צו זאליק האט מורא פאר זיינע סיקריקין און אהרן האט מורא פאר זיינע בחורים אין שיעור ד' וואס זאלן אים שרייען אם אני אייסם דו האסט געמעגט און אונז טאר מען נישט. און יעצט אונז בעט מען נישט אז די רבנים זאלן אונז מיטקומען צו די פאליס ווען מען גייט פאר א ניין וואן וואן קאל, אונז בעט מען נאר שטער כאטש נישט. דאס רשעות פון שטערן יענעם, דאס איז דאך די גרעסטע רשעות וואס איז דא. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא אן אלטע מלחמה צווישן חבד און צווישן יענקי בלייך. יענקי בלייך איז אין די שיטה, ער איז דארט דער רב פון סטאלין קארלין אין אוקריינע, און זיין שיטה איז אז מ'זאל נעמען אלע קינדער און ארויסשיקן. ער האט באקומען פון די מדינה צען צו צוואנציג צו פינף און צוואנציג טויזנט דאלער פער קאפ מענטש, פער קאפ וואס ער האט ארויסגעשיקט. ער האט געמאכט מיליאנען. און ארויסגעשיקט אז מען זאל גיין אויף ארץ ישראל, ער, דער סטאלינער רבי האט אים אהין געשיקט, דאס איז א שותפות, מיט דעם האלט מען אויס סטאלינער ישיבה, ס'דא עפעס בני ציון דאכצעמער הייסן זיי, זיי זענען אין ביתר, אבער נישט ביתר עילית, האבן זיי א ריזיגן בנין דארט, אפשר פינף בלאק גרויס, איך ווייס נישט וואס דארט טוט זיך, איינמאל בין איך געגאנגען זיך אומקוקן וואס דארטן גייט פאר מיט די מיידלעך, ווייל איך ווייס זיי קומען פון אוקריינע און מען שיקט זיי דא, האב איך זיך געמיינט זיכער איך וועל טרעפן צדיקת'טעס. בין איך געגאנגען כ'האב גערעדט מיט די מחנכת דארט האט מיר די מחנכת געזאגט אה זיי זענען נישט קיין שומר שבת אינגאנצן דא נעמט מען יעדן אריין סטאלין קארלין נעמט ארויס מיידלעך און בחורים פון אוקריינע שיקט זיי אויף ארץ ישראל מען שמד'ט זיי דארט אויס און דארט מאכן זיי האבן זיי זייער נעבעך זייער דורכפאל זענען נישט קיין אידן אינגאנצן ס'איז א שאנדע וואס ס'גייט פאר ליבאוויטש לידך גיסא חבד האלט. מען זאל האלטן די קינדער אין אוקריינע, איך וויל נישט אויסליידיגן אלעס פון דארט, איך וויל ס'זאל דארטן בלייבן מענטשן, און זיי קריגן זיך ארום יארן לאנג, קיצור חבד האט זיך געמאכט אן אייגענעם הויפט רב, כאטשיג יענקי בלייך איז געווען דער הויפט רב, ער איז געווען דער ערשטער וואס איז געקומען דארט, ס'איז שוין דא דריי הויפט רבנים פון חבד אין קיעוו, למעשה לאזאר. ס'איז געווען יעצט די אלימפיקס אין רוסלאנד איז אום שבת קודש פרייטאג צו נאכטס איז ער געגאנגען באגריסן אלע פאליטישענס פון די גאנצע וועלט ער האט געטענה'ט אז דער גאט זיינער זיין באלעבאס פוטין האט אים געהייסן ער מוז דארטן קומען זאגט ער האט נישט מיטגענומען גארנישט אין טאש ער האט נישט געהאט קיין מוקצה זאכן צו ס'איז א חילול שבת צו נישט יו פיגור איט אוט יור סעלף אבער למעשה האט ער עס געטון פוטין האט אים געדארפט האבן. ווייל ער איז זייער גוט מיט פוטין, פוטין ווייסט ער האט צוויי הונדערט אידישע קאמיוניטיס אין רוסלאנד און ממילא ברויך ער אים האבן, און ער איז א איד א ביליאנער, דער לעווייעוו האט אים אמאל געגעבן ס'איז געווען עפעס א דין תורה אויף א ביליאן דאלער, דער מענטש האט געלט פון ער שנארט פון לעבעדיגע און פון טויטע און פון די גאווערמענט פון איבעראל. בקיצור ער הייסט רב לאזאר ער איז די רב אין מאסקע און ער איז געגאנגען קוקן די אלימפיקס, יעצט דער לאזאר וויל שוין לאנג פטור ווערן יענקי בלייך, יעצט וואס ס'טוט זיך איז אזוי. אין יעדע זאך ווען א איד איז פארמישט ווערן אום די גוים אנטעסעמיטן, אינדערהיים איז געווען דער פיינאנץ מיניסטער א איד, אין דייטשלאנד איז געווארן אנטעסעמיטיש, דא האט געדארפט ווערן איינער דער קאן, דער וואס האט געטאטשט א שווארצע אין א האטעל ער האט געדארפט ווערן דער פריים מיניסטער פון פראנקרייך, ער איז געווען אין די ווארלד בענק איז ער געווען דער הויפט פירער, האט מען געזאגט אוי די דזשוס אגעין אלעס די איד דער איד דער איד, יעצט איז אזוי.

ווייל לאזאר פארגינט נישט, ער האט זייער מיאוס גערעדט, ער האט אזוי מיאוס גערעדט, איך זאג דיר ס'איז מיר א פלא א מענטש זאל אזוי מיאוס רעדן, איך קען דאך אים ער איז דאך זייער א קלוגער מענטש. און לאידך גיסא פוטין וויל אים פטור ווערן, מען גייט אייננעמען יעצט גאנץ אוקריינע, ממילא גייט חבד אריינשטעלן זייער הויפט רב, איך מיין ס'איז דא שוין דריי הויפט רבנים, און יענקי בלייך העט זיך טרעפן אין אמעריקע אדער אין ארץ ישראל, און דאס איז זייער א מיאוסע זאך, דו ביסט א איד דו מוזט האלטן דיין ווי מען זאגט דיין מלחמה אונטער דיין מזוזה. עניוועי, ביידע האבן באשמוצט איינער דעם צווייטן. סוף גייט זיין, פוטין גייט אריין אין קרים, קרים דאס איז זייער שיין, ס'איז אזוי ווי פלארידע. איך דענק איינמאל פייביש מענדלאוויטש האט געוואלט נעמען די מיידלעך זומער אויף קרים, איז געווען דארט איינער פוקס האט ער געשריגן נאך אים דו טארסט עס נישט צולאזן, דארטן איז דא נוד בעדינג, דאס איז פונקט אזוי ווי דא אין אמעריקע איז דא פלעצער ווי ס'איז נוד, דאס איז די ארגסטע פלאץ. און געגאנגען פייביש, ער זאגט מיר פאר אראפ און קוק דיך אום. דארט האט ער געטראפן דעם ריכטיגן אדרעס איך וויל ארויף פארן, האב איך גענומען א קאר און געפארן צוועלף שעה אויף מונקאטש און איך בין צוריק געקומען, איך האב אים געזאגט איך בין דארט געווען, ס'איז די ארגסטע פלאץ מען קען נישט טראגן דארטן מיידלעך, געבענטשט זאלסטו זיין פוקס אז דו האסט געוואוסט פון דעם אלעמען און דו האסט נישט צוגעלאזט, ער האט געארבעט פאר יענקי בלייך אסאך יארן דער פוקס, ער איז א גערער אבער זעהר א קלוגער, בקיצור ער געכאפט פייבישן אז ער מאכט אום שבת געשעפטן מיט ער האנדלט מיט טרייפה פלייש, ער האט אלעס געכאפט, עניוועי. ס'איז מיר נישט זיינע געגעבן פאר די מיידלעך טרייפה פלייש ער האט פריזערס געהאט מען האט ס'איז גוט ער אוינט האלב אוו בארדיטשוב אוינט ער נאך וויפיל ס'איז היינט ווערט ווייס איך נישט למעשה איז דא געשען א מוראדיגע זאך אז זיי גייען אייננעמען דארטן דעם קרים זיי האבן איינגענומען קרים איז א אינזל ס'איז ביי סאוט אוו אוקריין זיי האבן שוין דארטן מיליטער מיט שיפן איך ווייס בכלל נישט וואס די אוקריינער גייען מלחמה האלטן מיט די רוסן די רוס האט אַכט הונדערט פֿופֿציק טויזנט סאלדאטן. אין אוקריינע האט הונדערט און עפעס טויזענט סאלדאטן. דאס איז א דזשאוק. און ס'דא נאך א זאך. מ'קען נישט טראסטן פאר א רעגירונג. אמעריקע מיט ענגלאנד האט צוגעזאגט פאר אוקריינע אז טאמער ס'וועט קומען צו א מלחמה וועל איך דיך בעקן אויב דו געסט אויף אלע דיינע אטאמישע וואפן. מ'האט געדענקט אין טשערנאביל האט אויסגעפלאצט די אטאמישע רעאקטער. די רוסישע רעאקטער איז געווען אין טשערנאביל. כאטשיג דאס איז אין אוקריינע טשערנאביל. ס'איז געגאנגען די בהמות, די פערד, די אקסן, זיי האבן עס אויפגעגעבן. יעצט. דארף מען זיך דאך גיין אננעמען פאר אוקריינע, שרייען זיי אזוי, אמעריקע שרייט ער דער פרעזידענט עט קענסלען דעם סאמיט, אבאמא עט קענסלען דעם סאמיט וואס דארף זיין נעקסטן חודש, די סאמיט איז אז מען קומט זיך צאם אפאר לענדער און מען מאכט ביזנעס, מען געט דעם טעקס אינסענטיווס פון דעם וועט מען נישט טשארדזשען. אזוי פאר אימפארט דוטיס און אזוי ווייטער. יעצט אזוי, אמעריקע איז אפגעפרעגט עניוועי, ווייל ער צאלט נישט זיינע בילס, זיינע טשעקס זענען גארנישט ווערד, זיינע דאלערס איז גארנישט ווערד, סאו ס'איז אן אפגעפרעגטע קאמפאני עניוועי. און נאכדעם איז אמעריקע אן אפגעפרעגטע קאמפאני פאר נאך א זאך, ווייל ביי אונז איז אויך דא א גרויסע אינפלעישאן און אונז זעמער שוין נישט אזאלעכע יוזערס ווי אמאל, אמאל האט מען גענוצט א הויזן איינמאל, מען האט עס אוועקגעווארפן, היינט מען וואטשט עס, ס'איז שוין נישט דאמאליגע צייטן, קוק וואס טוט זיך ביי א האלידעי. זיי זאגן פערציג פופציג פראצענט מענטשן פארן נישט, מען ציט זיך צאם אין דעם בעלט, ס'איז נישט דא מער די זאכן, מענטשן נוצן נישט גענוג אויל פאר די הייזער עס צו הייצן, מען זיצט מיט א סוועטער א גאנצע נאכט, אזוי ווי אין דער אלטער היים אין יוראפ. סאו בקיצור, סטראשעט ער וועט נישט קומען צו די סאמיט, און ווייסט וואס פוטין האט אים געזאגט, זיץ אינדערהיים, ער האט שוין צוויי מאל געסטראשעט, ער האט שוין געסטראשעט אפאר וואכן צוריק אז ער וועט נישט קומען צום סאמיט, אויב עפעס, איך געדענק נישט וואס ס'איז געווען, אויך עפעס. אבער יעצט גייט מען לאזן אוקריינע צוריק פאלן צו די רוסן, אזוי ווי כ'בין געזאגט ווי עס הערט אויס מיין האטליין, כ'בין געזאגט מיט יארן צוריק האב איך געפרעגט א רוסישן איד, נו ברוך השם ברוך השם ס'האט זיך צובראכן די טויערן, זאגט ער פאניע גנב קענסטו נישט, ער האט צובראכן די טויערן, ער האט געטוישט אביסל אז דער מיטל קלאס מענטש קען מאכן פרנסה, ער זאל נישט ליגן אויף די גאווערמענט'ס חשבון. און ווער ס'וויל זאל ארויסגיין און ער האט מיטגעשיקט אלע זיינע קעי דזשי בי עידזשענטס, פוטין אליין איז געווען א קעי דזשי בי עידזשענט, און זיך אויפגעארבעט אז ער איז געווארן די פריים מיניסטער, האט ארויסגעשיקט עידזשענטס איבער די גאנצע וועלט, צוויי הונדערט מייל לעבן פלארידע שטייט שוין א רוסישע מלחמה שיף, לעבן קיובע. פארשטייסט? ער איז קלוג, ער הי נאוס האו טו דו איט, ער ציט צוריק, ער גייט ריקווארדס צוויי דריי טריט, און נאך גייט ער פאראויס זעכצן טריט. און מען כאפט אפילו נישט ווי קלוג ער איז און וויאזוי ער ארבעט. שרייט יעצט אבאמא, באראק אבאמא, ער וועט נישט קומען אויפן סאמיט. די מינוט וואס די וועלט האט געזען אז אונז האמיר נישט קיין פארען פאליסי, פראנקרייך האט זיך אראפגעזעצט צו רעדן פארען פאליסי מיט אבאמא, ווען ער גענדיגט די אסיפה האט ער געזאגט פאר די וועלט, אונז זעמער אלע אויף צרות. אז אמעריקע האט נישט קיין פארען פאליסי זעמער אלע אונטערגעגאנגען. און דאס איז וואס דא איז געשען. ס'נישט דא קיין פארען פאליסי, ס'נישט דא גארנישט. ס'דא אראבישע טעראריסטישע זאכן. דעטס אלל דעטס גאואינג אן. סאו למעשה גייען זיי יעצט איינעמען אוקריינע, מען האט געשיקט פאר אלע בחורים אז זיי מוזן זיך שטעלן אין מיליטער, די בחורים וואס זיי לערנען דארטן זיי מוזן אנטלויפן, זיי קענען נישט גיין אין א אוקריינישע מיליטער, קודם זיי גייען געהארגעט ווערן עס איז צו גארנישט צו קומען, און נאכדעם עס איז נישט דא קיין שבת דארטן, עס איז נישט דא קיין כשרות, עס איז נישט דא גארנישט, לאמיר זאגן שבת איז מען נישט מחויב ווייל עס איז א א מלחמה וואס מען מוז טון, אבער. און ס'איז דאך דא זאכן וואס כשרות מיט אלעם. אויב אין ארץ ישראל איז א פראבלעם די מיליטער שטעל דיך פאר וואס א פראבלעם ס'איז דארט. סא דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס דא גייט יעצט געשען, אלע אונזערע געלטער און די מיליאנען וואס מ'האט אריינגעלייגט אין אידישקייט דארטן גייט אונטער. נאר איך זאג אייביג, ווען אונז האמיר אנגעהויבן צו בויען האבן די רוסן געזאגט לייג נישט אריין דא קיין געלט ס'איז ענעוועי גארנישט איך דענק ר' מעכל דארפמאן האט געבויעט פאר צוויי דריי מיליאן דאלער א שול האבן האבן אים די רוסישע געזאגט מאכטס מיט צוויי זיילן מיט אן אייזן ס'זאל זיין ווי צו דאווענען, ווייל אין אוקריינע טאר מען נישט בויען, ס'גייט אלעס צוריקגיין צו די רעגירונג. יעדער האט זיך אויסגעלאכט, נאר איך האב געהאט אן אנדערע זאך, איך האב געטענה'ט אזוי, מקוואות מוז מען מאכן, ווייל קודם כל אידישע טעכטער האבן עס געדארפט יעדן טאג און יעדע וואך און יעדן חודש, אלע מקוואות ווי מען האט געבויעט איז ברוך השם געווען פול, און נאכדעם אז יענער פארט ארויס, כאטש ווען ער איז דא געווען אפאר יאר געהאלטן תורה ומצוות. און נאכדעם אז מען וועט צונעמען די אלע מקווה'ס, און אפילו די שילן, זאגן מיר אונז פארן אייבערשטן אזוי, קוק אהער, ווען מען האט געקענט זענען מיר געשטאנען על המשמר און מען האט געטון וואס מען האט געקענט, טווענטי פאר סיקס האט יעדער געארבעט צוריקצושטעלן אידישקייט, טווענטי פאר סעווען, אויב ס'איז דא זאכן וואס מען מעג ארבעטן אום שבת, למשל זאגן דרשות, און יעצט אז דו ווילסט נישט איז נישט, כ'מיין. דער אייבערשטער שיקט אראפ א מענטש, און ער זאגט אים איך וויל זאלסט מיך דינען, דער אר"י הקדוש איז געווען אלט זעקס און דרייסיג יאר, ער האט די גרעסטע מלאכים און שרפים פלעגן אים יעדע נאכט פירן אין גן עדן און ער האט געהערט די גרעסטע סודות התורה און ער האט עס מגלה געווען פאר רבי חיים וויטאל, ער איז געווען זעקס און דרייסיג האט דער אייבערשטער געזאגט גענוג און דעטס איט. רבי נחמן פון ברסלב איז געווען אַכט און דרײַסיק. מען האט אונז געטון וואס מען האט געדארפט, זאג מיר אונז פאר רבונו של עולם ווען אונז האמיר געהאט א טשענס, אפילו ס'איז געווען אפילו מיט מסירות נפש, האבן מיר געטון אלעס וואס מ'האט נאר געקענט, און דאס זאלסטו אונז געדענקען, דעטס אלל. סאו, דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר. זיי גייען צוריקפאלן נעבעך, ס'זעט זיך אויס אז אוקריינע גייט צוריקפאלן צו דעם רוס, פוטין לאכט פון די גאנצע וועלט, און דער פרעזידענט אבאמא זאגט אים ער וועט נישט, ער וועט נישט קומען צו די סאמיט.

סאו מיט דעם גייט זיך אמעריקע שלאגן, אמעריקע האט נישט קיין שום נעטשרעל ריסארסעס און דאס ביסל וואס זיי האבן איז נישט אויפגעארבעט ווייל די לעיבער פון די יוניאנס איז צו טייער מ'זאל עס אויפארבעטן און א גאלאן געז וואלט געקאסט צוואַנציק דאלער. סאו דאס איז עס, ס'פאלט צוריק. אבער דאס אלעס, אה, דער אייבישטער איז א ממליך מלכים. די איינציגע זאך וואס מיך באדערט איז וויאזוי ביידע רבנים, בלייך באשמוצט יעצט חבד, חבד וויל יעצט ארויסזעצן בלייך, און דאס גייט געשען די מינוט רוסלאנד נעמט איבער קיעוו, איז יענקי בלייך אינדרויסן אינגאנצן פון אוקריינע. סאו, פון דעם דארף מען נאך אזאך זיך ארויסלערנען, עס קומט יעצט רבי ר' מיילך'ס יארצייט, עטס ווילטס פארן אויף ליזענסק, איך קען ענק נישט זאגן אז זאלטס נישט פארן, איך מיין נאסי איש וביתו, ער מיט די פרוי, אבער לאמיר זאגן עטס פארטס אויף ליזענסק, וואס קען איך ענק זאגן זאלטס נישט פארן? זיך יא פארן, נאר עטס זאלטס חלילה נישט אריינפארן אויף אוקריינא, פלעגן זיין די טריפס מיט אוקריינא אינאיינעם און רוסלאנד און מ'זאל פארן ביז צום בעל התניא, פליז דאונט דא איט, יו מייט געט הערט אן די וועי, ס'איז ברי הזיקא, טראסט מי. יעצט, ס'איז דא געקומען דא הרב דושינסקי, זאליק האט אים אויפגענומען, זאליק האט, וויאזוי מעגסטו אים אויפנעמען, ער איז דאך דער וואס ער זאגט אז מ'מעג אין בית שמש גראבן טויטע, סא דו האסט נישט א פאליסי, דו זאגסט אזוי, פארשעמען טאר מען אים נישט, און ער מעג גראבן טויטע. און וואס מעגסטו און וואס טארסטו נישט טון? עניוועי ער איז א מוהל, געקומען דא אויף א חתונה פון אן אייניקל, און ער האט געדארפט מל'ען ביי אין סאטמאר אין מאנסי, דארט איז דא חיים שיע, די מאמזעריקא רבי, און א יונגערמאן איז צוגעקומען און האט הויעך געשריגן שייגעץ ארויס, געגאנגען דער מאמזעריקא רבי האט אנגעכאפט דעם חברה'מאן און האט אים ארויסבאגלייט ביז אינדרויסן און האט אים ארויסגעשטופט, שוין. דאס איז געווען א מעשה. יעצט לאמיר דאס צעלייגן. וואס האסטו אויפגעטון אז דו האסט אים ארויסגעשטופט? וואטש ענד סי ביז אפאר וואכן שרייט ער דיר אויך אין פנים און דו גייסט אויכעט ארויספליען. ווייל דאס האט עטס נישט פארשטאנען. ווען עטס זענטס געגאנגען און עטס האטס אונטערגעשריבן אויף יעדן איינעם, עטס האטס געמאכט פורים פון יעדן איינעם, האט עטס געמאכט פורים פון ענק אויכעט. פארוואס זאל דער עולם האבן מער דרך ארץ פאר זאליקאן? צי פארוואס זאל דער עולם האבן מער דרך ארץ פאר דעם רבי'ן דעם טאטן פון די מאמזעריקא'ס חיים שיע'ן מער וויפיל עטס האטס געהאט דרך ארץ פארן עולם? האסט ארויסגעשטופט א יונגערמאן? האסט פיין געטון, ער גייט דיך מארגן ארויסשטופן. מ'איז געקומען צו דיר שרייב אונטער קעגן נחום ראזענבערג, ביסטו געגאנגען האסט אונטערגעשריבן, פארוואס? ווייל דו האסט געמיינט אז איך קען דיך נישט ארויסשטופן? איך קען דיך זייער גוט ארויסשטופן. ס'איז דא אסאך וועגן וואס דאס הייסט ארויסגעשטופט, ס'מיינט דאך נישט פונעם בית מדרש. דו האסט נישט געוואלט מ'זאל וויסן אז דיינע קינדער זענען מאמזעריקא'ס, פארטעריקא'ס, יו דידנט וואנט דעט טו העפן. איך הער ווען איך האב עס געזאגט דאס ערשטע מאל, די שטאט האט זיך איבערגעדרייט אין מאנסי, די קינדער זענען אהיימגעקומען פרעגן, טאטי וואטס גאוינג אן? ווער איז אונזער טאטע? יו דיד נאט וואנט דעט, דאס הייסט אויך גוט ארויסגעשטופט, ווען נישט דארטן די פאר חברה וואס האבן געוואלט דאווענען דיינע פאר טאלער און זיי האבן געוואלט דעם כבוד צו זיין רב פון דעם גרויסן בית מדרש וואלט דיך קיינמאל נישט אנגעקוקט די קינדער, איך ווייס הונדערטער וואס האבן נישט געוואלט קוקן דיין וועג, ווייל יעדער האט געוואוסט פון די מעשה, איך האב עס נאר געהערט פירסט הענד און האב געזעסן ביים מאנטעווידעא רב אין שטוב איז למעשה, און און ס'האט אריינגעקאלט דער סיגעטער אז ער וויל א היתר ווייל טאמער נישט גייט מען זיך גט. האט ער געזאגט איך געב נישט, דער רבי האט נישט געלאזט, דער רבי האט געהאלטן ס'איז ממזרים, האט ער געזאגט מנשה האט געגעבן א היתר, זאגט ער האסט דאך מנשה וואס ווילסטו פון מיר, מנשה איז אויכעט א פאבליק טוילעט קלינער, וואס מ'האט געוואלט פון אים האט ער געגעבן א היתר, איי ס'איז דא א תורה, זאגט ער ס'איז דא א זאך וואס הייסט א תהליכות הקהלה. סאו למעשה ווען דו האסט אונטערגעשריבן האסטו נישט געכאפט, ליטל דיד יו נאו אז יעדער האט עס אנגעקוקט, ס'געווען וואס האבן עס אנגעקוקט, האסט געטון א היראנישע זאך, ביסט א הירא. ס'איז אנגעקוקט ניין וועיט א מינוט דער מענטש רעדט צו די זאך דער מענטש רעדט פון פערצעס דער מענטש האט אין פיר פינעף יאר געטוהן זאכן וואס רבנים האבן אין זעכציג יאר נישט געטוהן נישט זיי האבן נישט געקענט זיי האבן נישט געוואלט סאו הייבן זיי אן צו טראכטן וועיט א מינוט אז דו מעגסט שרייען אויף יענעם יענעם נישט אראפצוריפן מעג איך שרייען אויף רב דושינסקי אויכעט אפילו איך האב נישט גערעדט מיט צו אפילו ער גראבט נישט די טויטע. עטס האטס אראפגעברענגט דעם גאנצן כלל ישראל ממש למטה מעשרה טפחים ממש. עטס האטס ענק אויפגעפירט ווי די חיות. נאר וואס אמאל האט עטס געהאלטן ס'וועט ענק נישט שטערן, יעצט זעהט עטס ס'שטערט ענק יא. דער גאלאנטער האט פראבלעמס ער קען נישט קיין שידוך טוהן ווייל מענטשן קאלן מיך אפ איך געב ארויס ווער ס' וועמען ער האט אלץ געטאטשט. איך געדענק ווען ס'איז געווען, אונז האב איך געקויפט פאר די רבנים די גרויסע הייזער זאלן זיך קענען בויען א שול אונטן. מ'איז געקומען אויפן טאפ פלאר און אונז האמיר געוואלט דינגען א דירה, האבן זיי געטענה'ט דער לענדלארד אז יעצט וויל ער זאלסט ארויסגיין, יעצט וויל ער אהער, יעצט אהין. האט מען געזאגט לאמיר גיין צו דין תורה, האט די התאחדות רבנים געטענה'ט די לענדלארדס זענען גערעכט, זיי האבן באצאלט געלט פארן הויז, איי ס'איז אונזער געלט, דעי דאנט קעיר. שפעטער ווען די רעבעס האבן אנגעהויבן חתונה מאכן זייערע קינדער און זיי האבן געדארפט דינגען ביי די בעלי בתים דירות אויפן טאפ פלאר, ס'איז שוין נישט געווען פאר זיי נאר פאר זייערע קינדער, האבן זיי געמאכט דעם זעלבן פראבלעם, יעצט וויל איך זאלסט ארויסגיין, אריינגיין, זאלסט נישט קומען, זאלסט העכערן דעם רענט. זיי זענען געלאפן צו די התאחדות התאחדות געזאגט ליסן די לענדלארד האט אלץ קובעה געווען אה יעצט ביסטו דער טענענט טו בעד דאס האט עטס נישט פארשטאנען איף יו גאו קרוקעד ס'איז נישט דא קיין ווי מ'זאגט קיין פשרות ס'איז נישט דא זיך דורך צו קומען עווענטשעלי איטס גאנע ס'עט דיר צוריק געבן א פראסק אין פנים גאנע היט יו רייט בעק אין די פעיס. און דאס איז דא דא געשען. זענטס געגאנגען, עטס האט געשריגן, אויך גענומען א מענטש, סתם אים באליידיגט, מבזה געווען אין די גאנצע וועלט, קאלט מיך יעצט א איד פון לאנדאן, ער דאנקט מיר מורא'דיג פארן האטליין, זאגט ער, איר ווייסט וויאזוי איך האב געוויסט פון אייער האטליין, ווייל אין גאנץ לאנדאן אין סאטמאר אין ביידע שילן איז געשטאנען און ארויסגעשטעלט וואכן דאס וואס דאס איז געשטאנען אין בלאט אין איד, האב איך געזען עפעס מוז דא זיין, בין איך געגאנגען, כ'האב אנגעקאלט, און זייט דעמאלטס הער איך אייך אויס, און איר זענט צו די זאך. סאו עטץ האט ענק נישט גערעכנט מיט קיינעם, עטץ האט אנגעהויבן צו שטויסן יעדן, יעצט שטויסט עס צוריק אין ענק. דער אינגערמאן האט געשריגן אויף דושינסקי, ס'טוט אים וויי, מען גראבט טויטע און ער איז גערעכט אויכעט. איי ס'איז דא א רב, מען דארף האבן דרך ארץ גיין צום רב און רעדן, העי! דער רב איז נישט געגאנגען רעדן ווען ער האט געדארפט גיין רעדן, סאו ס'איז געווארן א שטויסעדיגע וועלט, א שור נגח. סאו חיים שיער ממזר'ל קא טאטע. דאונט בי אפסעט, האסט ארויסגעטראגן א אינגערמאן, געב מיר נאך אפאר חדשים, מען גייט דיך נאך אויך ארויס באגלייט מיט שלעק פון בית מדרש, וואטש און זע, מען האט דיין שווער אויכעט אזוי באגלייט, דיין שווער האט פארלוירט איבעראל ווי ער האט געפירט א מלחמה איז ער געווען אן אויסגעשפילטער מענטש, ער האט געמיינט ער קען טון וואס ער וויל, וואס ווייל ער האט געהאט א מזל אז ער איז דעם סאטמאר רב'ס א נעפיו, זיך מיט יעדן אנגעריסן מיט יעדן אנגעטשעפעט, ווער איז ער געווען, א איד וואס האט געגעבן צו פרעסן נבילות וטריפות, דם חלב בשר שפנים, בשר חמורים האט ער געגעבן צו עסן יארן לאנג, דאס איז אלעס וואס ער איז געווען. ס'איז א חידוש מיט די אלע גרויסע חשיבות אז זיין טאטע האט אים נישט געקענט מציל זיין. נאר יעדער מענטש האט זיך זיין נסיון. אים איז געווען דאס די נסיון, ווען ער געבט זיי נישט צו עסן די טרייפות, וואלט ער געקענט שוין ברענגען משיח. און זאליקא נעמט אים אויף מיטן גרעסטן כבוד. פארוואס? ווייל אהרן האט דאך עפעס א מחותן מיט אים. כ'דענק נישט וויאזוי. מוז ער דאך אים אויפנעמען, מוז דאך זאליקא בלייבן אין דעם קלאב. אבער פאר הערשל קלאר זאגט ער גיי בעט איבער מענדלאוויטש און הערשל קלאר וואס ער זאגט אז וויליאמסבורג וואלט אויסגעזעהן אנדערש ווען נישט ער ער איז געגאנגען האט אים איבערגעבעטן סא הערשל ווי געפינסטו דיך דארט וואו מען געט געלט דארטן ביסטו א מענטש און טאמער נישט קען מען טוהן וואס מען וויל פאר הערשל. יעצט לאמיר צוריק קומען צו דעם חיים שיע מיט די ממזריקעס. חיים שיע דו האסט ארויסגעטראגן איינעם ווי דו ביסט דאך עפעס אן איידלער מענטש האט מען אלץ געזאגט א באבעווער אייניקל. נאר דער תירוץ איז, דיין מורה דרך איז געווען דער סיגעטער, דער זענטער שייגעץ, האסט דאך געהערט ביי אים טאג און נאכט ווי מען שלאגט און ווי מען רייסט, אבער דו כאפסט נישט אז דער יונגערמאן, דער וואס האט געשריגן, דער איז א לעבעדיגער יונגערמאן, איי מין טו סעי הי איז אפ טו פאר אז ער קען שרייען אינמיטן א בית מדרש, ער גייט דיך נאך ארויסטראגן. וואס האסטו געמיינט? די גייסט אינטערשרייבן אויף מענטשן? די גייסט טוהן וואטעווער יו וואנט און וועסט עס נישט צוריק באקומען אין דיין פנים? אוי צו די האסט עס צוריק באקומען. אונז האמיר אייביג געוואוסט אז ס'איז געווען גדולים זיי זענען געווארן זיי האבן געקענט לערנען זענען זיי געווארן רבנים. דיין שווער האט אויסגעלערנט א נייע זאך אז די קענסט מאכן א בעיבי ביסטו א רב און טאמער נישט ביסטו אויס רב. און קען זיין דיין שווער איז געווען גערעכט איך הייב אן צו טראכטן ס'איז געווען דער משה'לע און אנדערע גרויסע גאונים זיי האבן נישט איבערגעלאזט קיין קינדער. זעהט אויס אז מ'האט זיי נישט געזאגט אז כדי מ'זאל ווערן א רב אין לעמבערג צו וואו דארף מען קענען מאכן קינדער, אדער קען זיין דעמאלטס איז נאכנישט געווען די הזרעה מלאכתית מ'זאל נעמען זאמען פון א פאטעריקע און עס אריינלייגן אין א אידישע טאכטער. ס'איז דא יעצט ביי אונז אויך איינער וואס האט אויסגעהערט מיין שיעור און ער האט נאכגעפרעגט חיים לייב כץ צו ס'איז אמת אז דאס זענען ספק ממזרים און דאס זענען נישט בכלל ישראל, האט ער געזאגט יא. ער האט געהאט אזא קינד, האט זיך געמוטשעט פינף יאר ביז ער האט געהאט א קינד, און אפאר יאר ביז ענדליך ס'איז אים שוין געלונגען, ער האט יעצט איבערגעלאזט זיין ווייב, ער האט זי גע'גט, ער האט געזאגט ליסן איך האב נישט געוואוסט, און אזאלעכע קינדער ברויך איך נישט האבן, איך האב געקענט באשטיין צו שטארבן אנע קינדער. דו ווען נישט דו האסט אפאר טאלער וואלט מען דיר נאכגעלאפן ווי א משוגענער אין די גאס, חיים שיע האסט געהאט א מזל, האסט חתונה געהאט מיט דעם סיגעטער'ס טאכטער, און ער האט אונז מאכל נבילות געווען, האט ער געהאט אפאר טאלער ביסטו געווארן א הו איז הו, גייסטו ארויספירן מענטשן פון א שול, דו גייסט אונטערשרייבן, ווער ביסטו זאלסט דאס אלעס טון? ווער מיינסטו דו ביסט? סאו וואטש און זע דא גייט מען דיך נאך אזוי שיין ארויס באגלייטן פון דעם בית מדרש, וואו, א שיינעם טאג, אה ס'וועט זיין לעבעדיג. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז געווען אפאר וואכן צוריק האט מען געהייסן דוד ראזענבערג זאל פארלערנען הלכות מקוה זאגן א שיעור, האט ער אנגעהויבן אינמיטן צו רעדן אז מ'קען נישט דא רעדן ווייל דאס איז קדושתן של ישראל, אלע קינדער אלע בחורים האבן אנגעהויבן צו קוקן וואס קדושתן של ישראל? האסטו נישט געזאגט דו רעדסט פון א פרויען מקווה ווייל דאס טאר מען דאך נישט, עטס זענטס מזלזל דברי אלקים חיים, שעמסט דיך צו זאגן פאר א בחור ס'איז דא א פרויען מקווה? זאג נישט קיין דרשות. יעצט הער איך האסט ווידער שוין געזאגט א דרשה וועגן טעכנעלאגיע, דו וואס פארשטייסטו צו טעכנעלאגיע? דו ביסט אין די זאך, דו ליגסט אין די זאך, דו קענסט רעדן ווי א באבע פלוישער, רעדט און רעדט און רעדט און רעדט. הער אויף מיט די שטותים. דער עולם אייך כאפן ביי ליגנות האט ער נישט אויגן. די זעלבע דא אויכעט, ס'איז געווען די גרויסע אסיפה האט מען געזאגט ניין בחורים קענען נישט קומען ווייל ס'איז נישט דא קיין מער פארענטשעס, וואס די בחורים מיינסטו זענען משוגע זיי ווייסן נישט? וואט אר יו מעקינג יעצט מאכט פון די תורה חוזק? נאכדעם וועט זיין אז די בחורים גייען ענק נישט גלייבן גארנישט. יעצט איך וויל דיר זאגן חיים ישעי' דו ווייסט איך בין א כלל טוער. איך האלט אז דו האסט נישט קיין שלום בית אויך נישט, איך האלט דו ביסט אזוי משוגע אז דו קענסט ארויס באגלייטן איינעם מיט שלעק, איך האלט אז דו שלאגסט דיין ווייב אויך, האו דו יו לייק דעט? כ'האב דיר געוואלט זאגן ס'איז דא שלום טעסק פארס, מען קאלט זיי אפ, זיי האבן א סלאגען, איט הערטס טו סעי, באט איט הערטס מאטש מאר נאט טו סעי, איך האלט דו ביסט א רוצח אן אכזר אין שטוב אויך, אזוי האלט איך, און ממילא האסטו געקענט אנכאפן א אינגערמאן און אים ארויסטראגן, און די זעלבע האסטו געקענט אנכאפן אונטערשרייבן אויף א אינגערמאן אויף א מענטש ווי איך, דו קענסט מיך אינגאנצן נישט. ס'איז דא איינער וואס איז זייער ברוגז איך רעד אויף דיין שווער אויפן בירך משה, ער האט באדינט דעם בירך משה יארן, זאגט ער מ'ווייסט נישט וויפיל דער בירך משה האט געהאלטן פון דיר, מ'איז אים געקומען זאגן אז איך מאך נישט כשר'ע מקוואות, מ'איז אים געקומען זאגן איך האב געמאכט א מקווה חבד, האט ער געזאגט דער מענטש קען מקוואות דורך און דורך איך גיי אים גארנישט זאגן, ער איז געגאנגען האט ארויסגעגעבן א צעטל אלע מיינע מקוואות זענען פסול, ווערי נייס, איך ווייס נישט צו דו געדענקסט נאך ווען דו האסט געגראבן דיין קוואל בין איך אויך געווען אינוואלווד, נאר גארנישט ס'איז פסול. איך האלט אויך אזוי, ר' מאטעלע האט אויך געהאט א פסל'ע מקווה אלע יארן, און אלע פרויען וואס האבן עס גענוצט זענען נידות דאורייתא'ס, און די קינדער זענען אויכעט בניי נידות, קען זיין דו האסט עס אויך גענוצט, א שאלה יעצט צו איסור חל על איסור, צו איסור מוסיף, צו איסור כולל, דאס וואס דו האסט ממזריקע קינדער האסט גענומען זאמען דארט איך ווייס נישט פון וועלכן פאטעריקע, קען זיין אז וויבאלד אז עס איז געווען הזרעה מלאכותית, און ס'איז דיין פרוי געווען א נידה ווייל די מקווה איז נישט כשר געווען, קען זיין, ס'איז עובר נישט, אבער איך ווייס, אה דאס דארף מען נעמען. אפאר ערנסטע גדולים, איך מיין אז טוביה חטא זונטאג מאנטאג אין ארץ ישראל קען דאס מברר זיין, צו וויסן די סטעטוס פון דיר מיט דיין פרוי האט דאס גענוצט ר' מאטעלע'ס מקווה, ר' חיים ישעי' געב מיר נאך אפאר חדשים וואטש מען טראגט דיך ארויס, דו ביסט א רוצח אן אכזר, ס'געגאנגען דער מיילך שפיצער האט אנגעמאקעלט א קינד, איז ער געגאנגען דאס איז פארשוויגן, פארוואס? ווייל ער פארשווייגט דיינע עוולות און דו פארשווייגסט זיינע. חיים ישעי' איך בין נאכנישט זיכער צו דו האסט נישט געהאט קיין קינדער ווייל דו האסט נישט געהאט זאמען צו וואס, צו דיין ווייב האט געהאט א פראבלעם, קען זיין דו האסט געטאטשט בחורים, איך ווייס שוין היינט גארנישט, היינט גלייבט מען שוין אויף יעדן, גרעסערע און חשובערע פון דיר האבן געטאטשט בחורים, געווענטליך די אלע נערוועזע משוגעים און די וואס האבן מורא, די וואס באגלייטן ארויס מענטשן ווען מען שרייט. דאס זענען די וואס האבן געטאטשט, זיי ווילן נאר נישט זיין שייגעץ'דיג, זאל ער אויסקומען. חיים שיער זאג אויס דעם אמת, וויפיל האסטו געטאטשט? ברוך מרדכי גייט שוין אויסזאגן דעם אמת, יעצט לאמיר הערן פון דיר. יו שוד בי עשעימד אוו יורסעלף, זיך אריינגעלייגט אין א קלאב, אין די סאטמארע קלאב, ביסט געווען אן איידלער מענטש, ביסט געווען א באבעווער, ווען באבעווער דיין האט דיך געמוטשעט ער זאל אונטערשרייבן, האט ער געזאגט איך שרייב נישט אונטער, מיין שווער האט געזאגט מען זאל נישט אונטערשרייבן קיינמאל אויף קיין יחיד, איך בין דיין גלייכן. האסט עפעס מיט מיר, איך האב עפעס מיט דיר, אונז זעמער עפעס קאמפעטיטארס אדער וואס? ווי ביסטו געקומען אונטערצושרייבן? ווייל שטערן האט ער געזאגט? שטערן טאטשט בחורים אין סאטמער? איך האב געהערט א טעיפ וואס איך האב געזאגט די בחורים כאפטס אים אויף, איך האב נישט געגלייבט ער האט אזוי מיאוס גערעדט, אז זאג איך דעם אמת אז ער בלייבט נאך אין סאטמער זאלסטו וויסן די גאנצע זאלי קלאב עס גייט אין דר'ערד, די גאנצע, זיי'ן אלע ווערן זיי'ן ארויסגיין פון אידישן וועג, דער רעדט אזוי מיאוס מיט בחורים איז אנבעליוועבל.

דר'ערד וואטש ענד סי. האסטו געמיינט דו האסט א שוץ? מ'האט דיין שווער גע ארויסבאגלייט. נאר מ'האט אים נישט ארויסבאגלייט יעדער האט זיך אוועקגעצויגן. האט זיך געמאכט. אהרן האט היינט מסתם הונדערט פופציג שילן אין מאנרא און אין ניינציג אדער הונדערט קען ער אפילו נישט אריינגיין. זיך גוט איינגעקויפט. ווילסט נאך אויכעט איינקויפן? ווילסט נאך קומען זוכן ערגעץ א מנין דארט ווי איך דאוון? ווי מ'לאט מיך אריין? עניוועי. קיפ אפ יור גוד... שכוח. יעצט האטס מיר אלע א גוטן שבת און כל טוב.